ברוך השם ס'איז דא גרויסע נייעס. עיב דזשארדזש איז ארויסגעגאנגען פון די רעיס און ער גייט אינאיינעם מיט טאמפסאן. למעשה איך ווייס נישט צו כ'האב א חלק דערין צו נישט אבער איך האב געהאלטן אין איין זאגן איך דאווען אין א שול וואס דארטן דאווענט איינער א גרויסער פאליטישאן א סטרעיט פארוורד ער איז א סיוויל רייטס לויער איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך האב נישט געפרעגט רשות דעמאלטס ווען ס'האט זיך אנגעהויבן און איך בין געגאנגען העלפן אז טשארלס היינס זאל נישט בלייבן אין אפיס, בקיצור האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן טשארלס היינס גייט געווינען, אזוי האט מיר דער לויער געזאגט, פרעג איך אים פארוואס גייט ער געווינען, זאגט איך וועל דיר זאגן זייער פשוט פארוואס, ווייל סיי טאמפסאן און סיי עיב דזשארדזש זענען ביידע שווארצע, און אין ברוקלין גייען זיי מאכן א האום ראן, ער גייט צונעמען דרײַסיק פראצענט טאמפסאן און דזשארדזש דרײַסיק פראצענט. נאכדעם גייט בלייבן פֿערציק פראצענט וואס אזויפיל קען טשארלס היינס באווייזן און במילא גייט ער אטאמאטיש געווינען ווייל מיט אנדערע ווערטער מען טוט דא ספליטן די קעיק אויף דריי כ'האב עס ענק שוין געזאגט אפאר וואכן צוריק למעשה האט ער געזאגט טריי זיי צו קאנווינסן זאלן לויפן אויף איין טיקעט איינער וועט זיין די די עי דער אנדערע וועט קריגן דארט אן אסיסטענט די עי אדער וואטעווער און במילא גייען זיי ארויסשטופן טשארלס היינס גרינג. בקיצור, איך האב זיי דאס געזאגט, איך האב געזאגט איינמאל פאר עיב דזשארדזש דאס, און א צווייטע מאל האב איך עס אים אויך געזאגט, איך בין געגאנגען ביז צו זיין אפיס אין דאונטאון ברוקלין, עה, איך ווייס נישט, געדענק נישט ווי דאס איז אפילו, ערגעץ לעבן אטלענטיק עוועניו. און דער סוף איז געווען אז ביי די גרויסע פראטעסט קעגן טשארלס היינס אין פראנט פון זיין אפיס אז מען זאל באפרייען ר' שלמה אהרן קעלנער, האב איך געטראפן דארטן ביידע, און איך האב זיי ביידע צוזאמגעשטעלט. כ'האב זיי געזאגט הערט מיך אויס, מאכטס א גוט מואוו, שטעלטס ענק צוזאמען אינאיינעם און טוטס געווינען. זיי האבן מיך אויסגעהערט, יעצט איז דורך געגאנגען מסתמא א וואך צו אנדערטהאלבן וואכן, און די גרויסע נייעס איז אז עיב דזשארדזש גייט אינאיינעם מיט טאמפסאן, און ער גייט נישט צונעמען א דריטל פון די וואוטס, ווייל דעמאלטס וועט טשארלס היינס אריינקומען. יעצט טשארלס היינס קען אנציען אפשר פערציג פראצענט, אויב טאמפסאן גייט קעגן אים, דעמאלטס האט ער. גענוג זעכציג פראצענט צו ביעטן מיסטער טשארלס היינס. ס'איז געווען א מורא'דיגע ווייז מואוו, עד כדי כך אז די ניו יארק טיימס שרייבט אז טשארלס היינס דאזענט לוק לייק הי'ס גאנא בי עיבל טו מעיק איט ביקאוז ס'וועט זיין א געפערליכע בעטל. איצט דער טאמפסאן איז זייער א באקאנטער, ער איז געווען א פראסעקיוטער, כ'מיין ביי די פעדערל גאווערמענט, און. אויך ער איז געווען דער וואס האט אראפגעברענגט דעם שטראוס, דער וואס האט געדארפט לויפן צו זיין פריים מיניסטער פון פראנקרייך, ער איז געווען די לויער, די סיוויל סוט לויער פאר די פרוי, און ער האט קאלעקטעד מולטי מיליאן דאלער, ס'איז געווען א מולטי מיליאן דאלער לאו סוט, ער האט קאלעקטעד אסאך געלט פאר איר, עכ"פ, למעשה איז דאס זייער שיינע גוטע ברעיקינג ניוז ברוך השם. און אונז האבן א געוואלדיגע הנאה אז דאס האט זיך אזוי אויסגעלאזט, און יעצט דארף טשארלס היינס גיין פייטן פאר סורווייוועל. דאס איז מורא'דיגע גוטע נייעס, און אונז האף מיר אז מ'וועט אים קענען ארויסטראגן פון דעם אפיס, מיסטער טשארלס היינס, און נאכדעם גיי מיר פייטן מען זאל אראפנעמען דעם נאמען פונעם בילדינג פון אים, די הייסט די בילדינג הייסט די טשארלס היינס בילדינג ווייל ער איז דא געווען אסאך יאר, איך ווייס, אריבער צוואַנציק יאר. און מען גייט פייטן פאר אונזערע רעכטן, איז וויל איך זאגן רבותי זאלטס וויסן, טאמער קומט אריין טאמפסאן, עטס האטס נישט קיין שום וועג צוצוקומען צו אים, ווייל איך האב אים געזאגט לכתחילה אז אויב דו קענסט נישט געווינען נאר מיט די סאטמארע וואוטס, לויף נישט, ס'איז שוין גוט טשארלס היינס, ער איז מוז אויך אנקומען צו די סאטמארע וואוטס, טוט ער וואס ער הייסט, און כ'האב אויך געזאגט פאר ר' דזשארדזש אויב דו רעדסט דיר איין. אז דיר קען העלפן הינדי קאון וויל איך דיר זאגן ביסטו א פארלוירענער ווייל קודם איך זאג דיר זי קען דיר גארנישט העלפן און צווייטענס אפילו ווען זי זאל דיר קענען העלפן וועט זי קודם זאגן א באדינג אז איר ברודער מוז ארויסגיין פון די תפיסה ווייל ווען נישט גייט זי דיר נישט העלפן דו קענסט נישט די סאטמארע חיות דאס זענען ענימעלס פון די זו איז במילא האסטו א פראבלעם איז למעשה איז זייער גוט אז ער גייט נישט לויפן עקסטער אויך נישט ווייל. סתם אויסצושוועמען געלט און סתם זיך צו ווענדן צו סאטמאר און נאכדעם זאל ער זיין דער זעלבער עבד כנעני ווי טשארלס היינס איז גארנישט אינטערעסאנט. רבותי דאס זאלט עטס אבער וויסן דא אקעי דאס בלייבט אז ס'וועט זיין גרויסע פראבלעמען טאמער מ'וועט טוהן קעגן די לאו בפרט נאך וועגן סעקשועל אביוז ער האט געזאגט ער גייט זיך שטעלן אין די פראנט מיט די מלחמה קעגן סעקשועל אביוז יו עינט סין נאטינג יעט זאגט ער דו ווייסט נאכנישט וואס דא גייט זיין. סאו רבותי, איך בעט ענק אלע, ס'איז געקומען די צייט וואס אונז וויל מיר לעבן אין א מדינה אין א מלכות של חסד, אזוי ווי מ'האט געלעבט אלץ אין דער אלטער היים, אונז וויל מיר נישט לעבן אונטער אפאר אזיאטישע פערד, אונטער הערשל קלאר, אונטער ברוך מרדכי לעבאוויטש, און אונטער יוסף דוד קרויס, און אונטער שלום שניצלער, ער איז דער מאסל מען, צושלאגן זיך, אונז וויל מיר מער נישט לעבן אונטער די אלע חיות רעות. אונז וויל מיר לעבן אין א נארמאל לעבן וואס אונז האמיר די פריווילידשעס און די רעכטן אויפצוהאדעווען אונזערע קינדער על טהרת הקודש, און אז א מלמד טוט טאטשן זאל מען דעם מלמד איינזעצן. אונז וויל מער נישט מער לעבן אונטער די קאסובער חזר. איים גאנא הענג הים אן א היי טרי, וועם עסטו הענגען? ווי אזוי עסטו הענגען? פארוואס? ווייל דו ווילסט מאכן געלט אז מען טאטשט קינדער? נא נא נא נא, יור נאט גאנא הענג עניבאדי, וויר גאנא הענג יו קאסובער חזר. און אונז וויל מען נישט לעבן מיט דעם אלעם, מיט דעם מאנדל וואס ער האט אונטערגעשריבן פאלשע זאכן, און ער האט געזאגט יעס, ער ווייסט אז מיסטער קעלנער האט געוואלט נעמען געלט. נא נא נא נא נא, ווי דאונט וואנט טו ליוו לייק דיס ענימאר, אונז וויל מען נישט לעבן מיט בערל אשכנזי, וואס ער קען זיך אויפשטעלן און זאגן א ליגן אין פראנט פון א דזשאדזש, דער דזשאדזש פרעגט אים דו קענסט דעם וויקטעם וואס ברוך מרדכי וואס האט געזאגט עדות קעגן ברוך מרדכי, זאגט ער ניין. פרעגט אים האסטו אים אמאל אפשר מאלעסטעד? זאגט ער ניין. נעמט זי ארויס א צעטל ביי בית דין האט אונטערגעשריבן ביי טאקע ביי מאנדל'ס איידעם קוקאוויצקי איך ווייס וויאזוי ער הייסט קאקאיאצקי האט ער אונטערגעשריבן אז ער גייט אים היילן געבן געלט צו היילן ווייל ער האט אים יא מאלעסטעד. און ער וואקט אוועק. ווי דאונט וואנט טו ליוו אין סאטש א סאסייעטי. אונז וויל מען נישט לעבן אזוי, אונז וויל מען נישט אז ס'איז געווען א איד וואס איז געווען אינוואלווד צו שיסן חזקאל שמש האט מען איינגעזעצט א גוי, ווי דאנט וואנט דעט. סאו עניוועי ברוך השם ס'האלט שוין אביסל אויף א וועג, אזוי אז מ'זעהט שוין די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, ס'האט מיר געזאגט א קלוגער איד א פאליטישן יארן צוריק כ'האב אים געזאגט מיר ס'איז אזוי שווער צו פייטן ווייל טשארלס היינס איז קאראפטעד, פון יוסף דוד קרויס זאגט ער איז אויף זייער פעיראל, בקיצור אויף משמרת הצניעות'ס פעיראל, ס'איז מוראדיג שווער זאגט ער נחום דו עסט זיי נאך איבערלעבן וואטש ענד סי דו עסט נאך ארויסבאגלייטן טשארלס היינס פונעם אפיס און זאגט זאגט ער מיר איך זאג דיר נאך מער דו עסט נאך אמאל לויפן צו זיין מעיאר פון ניו יארק נו שוין איך האף אז מ'גייט יעצט ארויסבאגלייטן טשארלס היינס פון אפיס אבער מעיאר פון ניו יארק וויל איך נישט לויפן ווייל די אלע מעיארס פון ניו יארק די לעצטע שטיק צייט זענען געווען די נידריגסטע מנוולים וואס ס'איז דא. קאטש א איד האט זיך נישט געטראפן וואו צו לייגן זיין פארפוילטן גוף האט ער עס געלייגט אין א קאטוילישן בית הקברות. א פארפוילטער יונג געווען. סקולענער רבי האט אים גערופן א קליפה. און נאכדעם אזוי די אלע אלע וואס זענען דאון די ליין זענען געווען אזאלכע לאו לייפס. וואס. טוט מען אפערן ווען מ'וויל לויפן צו זיין א א קענדידעיט אין ניו יארק? קווין, מיין, זי איז א פרוי, זי זאגט, מיין ווייב האט מיר געזאגט, האב איך געזאגט פאר יענעם, דער נעקסטער מעיאר וואס ער גייט לויפן צו זיין אויף ניו יארק וועט מוזן נעמען אן אייזל אין פראנט פון סיטי האל און טון מיט וואס מ'טאר נישט. עסט זען, און דער וועט הייסן דער היראו און דעם וועט מען וועלן צו זיין דער מעיאר פון ניו יארק.
אזוי ווי בלעם.
בלעם איז בא על אתונו זאגט די גמרא. דער מדרש זאגט, דער אייזל האט אים געזאגט מוסר, אנכי אתונך, איך בין דאך אן אייזל, וואס וואס טוסטו מיט מיר זאכן וואס מען טאר נישט? וואס מאכסטו מיט מיר משכב בהמה, דו חזיר וואס דו ביסט? האט דאס אייזל געשריגן פאר בלעמ'ן, און בלעם האט זיך געשעמט, ער האט נישט געוואוסט זיך וואו צו באהאלטן. און אונז, די אלע ארטאדאקסישע אידן, בעקן די אלע חזירים. ס'איז דא יעצט אזא ישיבה, איך ווייס אין, איך ווייס נישט פונקטליך וואו ס'איז, אין ערגעץ אאוט אוו טאון, גאר א גרויסע ארטאדאקסישע היימישע ישיבה, איז. דער ראש ישיבה האט אריינגעלאזט קווין זאל דארט זען דעם עולם און דער עולם זאל איר זען. שוין, טוט ווייטער וואס עטס ווילטס, רבותי, נאר ווען עטס וועט אונטערגיין, ווען עטס וועט טרעפן עפעס א מדינה אין זאמבאבווע אין אפריקע, נאכדעם וואס מ'וועט אויס'הרג'ענען צוויי דריטל כלל ישראל, עטס וועט פרעגן, רבונו של עולם, וואס איז דאס? על מה עשה השם ככה? איך זאג ענק שוין יעצט לכתחילה פארוואס. ווייל אלהיהם של אלו שונא זימה. און אז מען גייט נאך מאכן מענטשן וואס פירן די גאנצע שטאט וואס זענען פיל מיט זנות, דאס גייט זיך נישט אויסלאזן גוט, טראסט מי. סא עניוועי, רבותי, ס'איז גוטע נייעס, און יעצט האף מיר אז מען וועט ארויסטראגן טשארלס היינס מיט אלע זיינע שייגעץ שטיק, און טאמפסאן דארף נישט האבן די סאטמארע וואוטס, ער ברויך נישט, נישט אהרן'ען, נישט זלמן לייב'ן, ער ברויך ענק נישט, ער האט גענוג מענטשן וואס זאל וואוטן. קודם כל די אלע שווארצע גייען וואוטן פאר אים. ווען לינקאן איז געלאפן צו זיין מעיאר אין ניו יארק האט ער געווינען קעגן דזשוליאני די ערשטע מאל. נאר נאכדעם האט ער געהאט פראבלעמס צו ראנען די שאו האט מען אים ארויסגעוואוט. אבער אין ניו יארק ווען ס'לויפט איינער פון זיי געווינט ער בגדול. ביג טיים. נישט נאר אין ניו יארק, די פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס האט אויך געווינען מיט א לענדסלייד. ס'איז ממש נישט געווען א דזשאוק. עניוועי, סאו איך וויל ענק זאגן קלאר, ס'איז גוטע נייעס, און דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מיר קענען אויסראטן די אלע חזירים, איינער א רב האט מיר געזאגט מען דארף זאגן ביי ולמלשינים און די אלע חזירים אויכעט, ולמלשינים אל תהי תקוה און די אלע חזירים זאג איך לאמעך דיר זאגן אונז דארף מען נישט משנה זיין פון א מטבע שטבעו חכמים, פארוואס? וועגן צוויי זאכן, קודם ווייל אין ולמלשינים ליגט דאס אויכעט. יעדער רב איז פון דעם ולמלשינים זאל אויסגעריסן ווערן, זיי האבן גענומען געלט און באהאלטן דאס זנות, און צווייטנס ברוך השם די וועי איט לוקס נאו גיי מיר עניוועי געווינען מיטן אייבערשטנס הילף ווייל דער אייבערשטער זעט מען שלאגט זיך סאו אונז דארפן נישט מאכן אן עקסטערע תפילה דער אייבערשטער האט עס פיינט און ער גייט אונז צוהעלפן.

איך בין געווען דארט מוצאי שבת נחמו און ס'איז געווען א נחת צוצוקוקן וויאזוי דער עולם האט ביהעיווט. איך האב געזען ס'איז געווען געפאקט, וואודבורן, אלעס איז געווען געפאקט, מאנטיסעלא, אלעס איז געווען על צד היותר טוב, אנבעליוועבל, ס'איז געווען אמאל א יונגל די מאמע האט געשריגן צו אים, איך רעד דאך צו דיר אזויפיל אריין וואס הערסטו נישט? האט ער געגעבן א זאג מאמע טייערע דו רעד דארט איך זאג דיר צו ס'גייט אריין דאס וואס איך בין נישט אזוי וואויל דאס איז ווייל איך בין נאך יונג אבער וואס דו רעדסט אריין דאס גייט אריין דאס וועט בלייבן איך וועל אזוי איבערגעבן פאר מיינע קינדערלעך אויכעט על כל פנים אפשר ווען זיי וועלן זיין יונג וועלן זיי אויך נישט זיין אזוי וואויל אבער נאכדעם וועלן זיי ווערן וואויל סאו איך וויל ענק זאגן רבותי איך רעד אין א טעיפרעקארדער אריין קענטס ענק פארשטעלן מ'זאגט אז דער מהר"ם שפירא אלע זיינע תלמידים האבן געמוזט קענען רעדן, פלעגט ער אריינשטעלן שטענדערס אין שול און געזאגט מעיק בעליוו דאס איז א מענטש, און כאפ נישט התפעלות, נעם דיך רעדן, איך האב נישט די גאנצע זאך, איך רעד אריין א טעיפ רעקארדער קיינער זעהט מיך נישט, אין פעקט איך האלט אינמיטן אהיים דרייוון פון א נסיעה פון פופצן שעה פון א מקווה, איך וועל ענק באלד זאגן וועגן דעם, סאו בקיצור היי איך כאפ נישט קיין התפעלות, אבער אין די אידך גיסא טראכט איך איך רעד צו א טעיפ רעקארדער, ניין רבותי איך זעה אז ס'העלפט, איך זעה.

די רוב מעידזשאר מעדזשאריטי פונעם עולם זענען געווען זייער וועל טונד אין און אין קאנטראל, סאו איך וויל ענק אפגעבן א שכוח, שבח, יקר, וגדולה וכבוד וויל איך ענק אפגעבן, און איך וויל אז זאלסט וויסן אז דאס האט געמאכט א שבח, יקר, וגדולה וכבוד יתנו לקל מלך יוצר כל, די פאליס זאגן אזא שיינע וויקענד איז נאך נישט געווען, זיי געדענקען זיך אלע יארן, זיי זאגן דער מאסט בי א לאט אוו עפערט ענד ענערדזשי דעטס פוט אין. ס'איז נישט נאר איך, ס'איז דא אנדערע וואס רעדן שוין אויך היינט אפן, ס'איז דא אסאך האטליינס וואס רעדן אפן, ס'איז דא אסאך מחנכים וואס רעדן שוין היינט אפן, היינט איז דאך דא שוין די שפראך, ס'איז שוין נישט קיין מנוולות, ווען מען זאגט דער חטא הידוע, דאס איז שוין היינט מנוולות, היינט רעדט מען אפן. דעיס וויל איך ענק אפגעבן א שקויעך און איך האף אז דער אייבישטער וועט העלפן אז ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע ערע אין כלל ישראל, א נייע ערע, נאו סעקשועל אביוז, אוו טשילדרען ענד נאו דראגס פאר יאנגסטערס ענד ריפרעין פראם העווינג סעקס ביפאר מעריד, ברוך השם איטס ווארקינג גוט, יעצט לאמיר גיין ווייטער, נאמבער טו. געווען אוט אוו טאון וועגן א מקווה, נישט געקענט זיין היינט אין קאורט, אבער למעשה בין צוריקגעקומען, כ'האב שוין פארשפעטיגט דעם קאורט בעסער געזאגט, אבער כ'האב געהאט דארט מיינע שלוחים, און איך וויל אייך ענק זאגן, עטס ווייסט די פרשה פון משה ברוין? ס'איז דא איינער משה ברוין האט א טעלעפאון יאדאדאדאדאידאאידא אוי איך זאג נישט יעצט בדחנות איים סארי אסאך מאל האלט איך אינמיטן דרייוון איך זעה אזויפיל שיינע ביימער אז ירננו כל עצי יער פארגעס איך מיך עניוועי משה ברוין איז א מענטש וואס ער קען נישט האלטן די ערווה ביי זיך. ער האט געהאלטן עס ביי יענעם קינד. גיי יעצט רעדן באריכות גרעפיק און כ'האב יעדן אין טרערט אז עטס ווילטס הענגטס אויף דעם פאון ביקאוז יו העוו טו אנדערסטענד עקזעקטלי וואס די סין איז און נישט מען זאגט חטא הידוע כ'וויל ענק זאגן צו שפילן זיך מיט א יונגל באותו המקום איז די געפערליכסטע עבירה ביים גוי די משכב זכר איז אויך א גרויסע עבירה אבער דאס מעסטורבעישן עראוזינג א טשיילד איז א געפערליכע עבירה. יעצט, דער משה ברוין, אויסער דעם וואס ער האט עראוזד א טשיילד און ער האט מיט אים געטון ביז השחתה, דאס קינד איז געווארן פאזלד וואס דא איז געשען, ביקאויז די קינדער זענען נישט צוגעוואוינט צו דעם, האט ער געטון נאך א זאך, אזוי ווי ער געהערט צו א גאנצע קאנטראווערשל אישו, בלומבערג זאגט מען זאל נישט מאכן מציצה, און די רבנים זאגן מען זאל יא מאכן מציצה, האט ער נעבעך געמאכט מציצה בפה פארן קינד אויך, וואס דאס איז אזוי עקלדיג, כ'האב אייך שוין מסביר געווען, ס'איז שוין נישט קיין סעקס, איטס אוט אוו די. עקספעקטעישן פון א נארמאל יומען ביאינג. עניוועי, ער האט נישט געמאכט מיט משכב זכר, ער האט אים נישט אראפגעצויגן די הויזן און געלייגט זיין ערווה צו יענעם אונטן ווי ער גייט גדולים, וואס דאס איז אין די תורה דאס די גרעסטע עבירה פון אלע, די אנדערע הייסט הוצאת זרע לבטלה איז אויך א גרויסע עבירה, מאכן מציצה איז נאר דרך אברים, אין דעם איז א מחלוקת אבער אונז פסק'ען מיר נישט אז פאר דעם קומט זיך סקילה, אבער על כל פנים דאס וואס ער האט געטון איז די ווארסט. אוו די ווארסט ביי דעם גוי, און ער האט אלעס מודה געווען, ער האט געזאגט איך גיי נישט פייניגן דעם קינד ער זאל מוזן קומען זאגן די עדות, איך בין זיך מודה ומתוודה, און איך נעם אויף מיר די פאנישמענט, מען האט זיך אביסל ארומגעקריגט די לויערס אריין ארויס, איך האב געהערט זאגן אז פארקאס, הע הע, דער וואס האט, דער וואס איז געווען סוקסעספול נחמיה'ן אריינצושטעלן פופציג יאר ער איז גאר געווען דער לויער, אזוי הער איך, עניוועי. למעשה, ס'איז געווארן לעבעדיג, ער האט מודה געווען. האט דער דזשאדזש געזאגט אזוי, דו ביסט אזא גוטער און דו ביסט מודה געב איך דיר אזוי. פינף יאר תפיסה און פופצן יאר פראבעישאן, און אין די עווענט דעט יו'ל מעס אפ ווען דו'סט ארויסקומען, דעמאלטס וועסטו באקריגן לייף. סאו בקיצור, דער דזשאדזש לאכט זיך אונטער ווייל ער ווייסט דאך וואס גייט געשען, נאך דריי יאר וועט אים ארויסלאזן, און וואס גייט ער טון? ער גייט כאפן נאך א יונגל, ווי גארנישט, אפשר א מיידל העט ער כאפן, גארנישט. דעי נאו דעיר טינגס. יעצט די פֿופֿצן יאר פראבעישן. ערגער ווי די פינף יאר תפיסה, באט דאס וויל איך נישט אריינגיין, איך וויל נאר זאגן פארן עולם, מען גייט אין מקווה, מען כאפט אן א קינד, מען מוז אים נישט אנכאפן מיט די הענט, מען שטופט זיך זיין הענט צווישן זיינע פיס, אדער דו שטופסט אריין דיין ערווה אריין אין יענעם אונטן, דארט ווי יענער גייט גדולים, זאלסט געדענקען איין זאך, יו אר אין. דעד סיריעס טראבל, איים טאלקינג אבאוט ווי דער דזשאדזש אליינס האט געזאגט, אין אמת'ן קומט זיך אים דרייסיג פערציג יאר, נאר אזוי ווי פאר די לעצטע פאר מאל האט מען געגעבן נאר זיבן יאר צו פינף יאר, מען האט אויסגעטרייט ווי אזוי זיי ביהעיוון נאכדעם אין די סטריט, גיי מיר אונז אויף דעם סיסטעם, און די די דיסטריקט אטוירני האט נישט געפרעסט אפילו אויף מער, ער האט נאר געפרעסט לכתחילה זיבן, סאו האט מען באקומען פינף. פייוו אוט אוו סעווען איז א גוד, ס'איז א גוד עוורידזש, בעליוו מי. סאו וויל איך ענק זאגן נאכאמאל רבותי, גייסטו אין א טוילעט זעסטו א קינד, ער מאכט קטנים, נעמסט דיך שפילן מיט אים, יור פינישד! זאלסט ענדערש אנרירן א פֿיר הונדערט וואלט לייוו ווייער ווען דו ביסט אין די נעץ, איווען דו ביסט נאס, וואס דעמאלטס עלעקטריזיטי ווערט א קאנדאקטער, זאלסט עס ענדערש אנרירן ווי אנצורירן די פיניס, דעם אות ברית קודש פונעם קינד, און אפילו ס'ווערט נישט קיין קישוי אבר, יו טאטש איט, יור פינישד! און די סעים גאוס פאר אלל דיפרענט מיסקאנדאקטס אין סעקס, דו טארסט נישט אריינלייגן זיין אבר ביי דיר אין מויל, און דו טארסט נישט לייגן דיין ערווה צו אים אונטן ווי ער גייט גדולים, און אוודאי נישט אין מויל. קיפ אוועי פראם טשילדרען. און די זעלבע איז ביי מיידל, יור נאט סופאוזד טו טאטש הער, נישט ביי די ברעסט, נאט סופאוזד טו טאטש הער, ביי די וועדזשיינע, נאט ביי די בעק, און דאונט לייג דיך נישט צו צו איר. דאונט פוש יורסעלף קלאוס, איז גיין אין א טרעין און דאס צו שטופן אן צו א גויטע, און זיי זאגן דו האסט זי געטאטשט מיט דיין ערווה, דאס איז א רעיפ, טראסט מי, יו'ל פעי די פרייס, האסטו דא א יונגער יונגערמאן, הי איז פעיאינג די פרייס נאו, גייט זיצן פינף יאר אין דזשעיל. און נאכדעם גייט ער האבן פֿופֿצן יאר פראבעישן. טערעפי, בקיצור די פראבעישן איז נאך ארגער, די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר איוב. פארן שטן זאגט ער פראביר אויס איוב'ן קענסטו מאכן נסיונות רק את נפשו שמור היט אים אפ ער זאל זיין נאך לעבעדיג בלייבן זאגט די גמרא דאס איז געווען נאך ארגער פארן שטן ווי די גאנצע זאך ווייל אז איך גיי אים פייניגן ער קען זיך גרינגערהייט נעמען דאס לעבן און ס'איז פינישט די גאנצע אדער איך וועל אים אזוי פייניגן ער'ט קריגן א הארץ אטאק זאגט דער אייבערשטער ניין רק את נפשו שמור רבותי סטעי עוועי פראם טשילדרען דעי אר נאט טויס, דעי אר פרעדזשיל, דעי מייט נאט בי עיבל טו גיוו איט אוט, באט וואנס איט קאמס אוט, עט זיין צרות. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, דער עולם טענה'ט ס'איז אלץ שקר, אמת די די די דזשאסטיס סיסטעם גייט לויט זייערע פרינציפלס, אבער איך קען נישט זאגן ס'איז אלץ שקר, ס'דא יעצט א מיידל אין לאנדאן זי האט עקיוזד איר טאטן אז איר טאטע האט איר גערעיפט און האט איר געטראגן צו אפאר פרענדס און מ'האט זי דארט גערעיפט מיט אלעם. און ער האט געטענה'ט אז דאס איז זיין טאכטער אבער ער האט חתונה געהאט מיט א נייע פרוי און די מאמע העצט אן, און ער האט אויך געטענה'ט אז ער האט אמאל געזען אויף איר קאמפיוטער אז זי וואטשט סעקס פארנאגראפי, א גרופ סעקס ווי יעדער טוט פארן צווייטן, און דאס האט איר געשפילט אין קאפ. למעשה, יעצט פון לאנדאן איז געקומען די נייעס, נעכטן האט מען עקוויטעד דעם קעיס. מען האט געדראפט אלע טשארדזשעס, מען האט געזאגט די מיידל האט געמאכט א שיינע סטארי ענד דעטס איט, ענד די קעיס איז אווער וויט, דער איז נאו מאר קעיס. סא רבותי, יעדער פרעגט אייביג, יא דער גוי, דער גוי. קודם איצעלע פימפ איז נישט בעסער פונעם גוי, דער זעלבער רשע ווי דער גוי, דער זעלבער שוחד נעמער און דער זעלבע אלעס. דעם מזל האמיר אונז יעצט אז סעקשועל אביוז איז א ווארלד ווייד אישו, און ממילא אז ס'איז א ווארלד ווייד אישו איז אביסל שווער אז מ'זאל עס באהאלטן, באט איצעלע פּימפּ מיט אלעס זענען די זעלבע, סאו דו גייסט צו א רב פארסטו נישט בעסער. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דו דארפסט וויסן און דאס איז זייער וויכטיג אז דער גוי. ער מוז דאך ווייזן האו ווי דירייוו טו דע קאמען דענאמינעיטער, ער מוז וויסן וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו דעם, איז ווייזט ער אזוי, דער האט געזאגט עדות, דער האט אזוי, דער האט אהער, דער אהין, מ'וועט קראס עקזעמינען דעם מיידל, מיר האט געזאגט א דעטעקטיוו וואס ער טוט אין דעם דרייסיג יאר, זאגט ער דו ווייסט וויפיל קעיסעס איך ברענג אריין אין קאורט? זאגט ער איינס פון פינף, די איבעריגע טרעף איך אינמיטן אז ער איז זיך סותר, ווייל מען פרעגט אים אויס איינמאל, ער גייט פאר א גרענד דזשורי, מ'פרעגט אים אויס א צווייטן מאל. ביי טיים יור פיניש זעהט מען צו ער איז א ליגנער צו נישט, און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן, ביקאוז איט דזשאסט דאזענט העפן אז מען געבט א כאפ אן איינעם, איך ווייס ביי ברוך מרדכי לעבאוויטש דער זעלבער דעטעקטיוו וואס האט געזאגט ער ברענגט אריין איינער פון פינף קעיסעס האט געזאגט ער גייט אים נישט אויפפיקן, די מען איז פיפטי נײַן יערס אולד הי דאזענט איווען העוו ע ספידינג טיקעט, איים נאט גאנע דא דיס, דיס איז אלעגעישענס. האבן מיר אים געזאגט וויפיל עדות ווילסטו אז ברוך מרדכי איז דער שטאט חזיר? זאגט ער יא אבער ווער ס'גיבט נישט פאר אז ס'איז נישט קיין עדות איך וויל איינער וואס וועט שטיין אויפן סטענד האט מען אים געברענגט האט מען אים געברענגט נאך צוויי נו האבן זיי געקויפט איינעם האבן זיי געטרייט אפצוקויפן און ביים צווייטן איז נאר געווען א מיסדעמינער אבער למעשה ס'איז נישט אזוי קאראפטעד ווי מ'מיינט ס'איז קאראפטעד אוודאי טשארלס היינס האט געפירט דעם גרעסטן קאראפשען.

דאס ווייזט דעט דער אר סערטען פיפעל הו גאו טרו דע סיסטעם און זענען אקעי יעצט דאס איז א לעבאוויטשער מעשה מען האט א לעבאוויטשער יונגערמאן איינגעזעצט אין קראונהייטס און ער האט באקומען אסאך יארן יעצט זעיט אויס זיי האבן געקענט די דזשורארס זענען געלאפן צו א דזשוראר און די דזשוראר האט געטענה'ט אז לכתחילה איז נישט געווען קיין פעיר טרייעל ביקאויז מען קען נישט האבן א פעיר טרייעל אין ברוקלין. און זיי האבן אנגעהויבן צו טענה'ן א גאנצע זאך אז איינער פון די דזשורארס האט לכתחילה געזאגט העי מען היז א דזשו, ס'קען זיין ס'איז אמת, וועגן דעם טענה איך דו וואוינסט אין ברוקלין און יו העוו טו בי עוועיר אוו דעט, וועגן דעם זאלסטו דיך וואטשן אפילו מ'טוט פון נײַן און נײַנציק צדדי היתר ווייל דו ביסט נישט דא וועלקאם מ'וועט לייגן מ'וועט אויף דיר ווארפן א נאס ליילעך. באט עניוועי גייט מען יעצט איבערמאכן דעם קעיס זיי האבן געמיינט מ'וועט אוועקוואקן ווייל ס'איז געווען פרעדזשעדיס ניין מען מאכט עס איבער די גאווערמענט האט געלט און צייט גענוג. נעמען נאך דזשוריס מ'וועט אים טרעפן גילטי עניוועי סאו איטס נאו ביג דיעל אבער ער האט נישט קיין טענות ער האט נאר טענות אז ס'איז געווען פרעדזשעדיסט פיין וועט מען מאכן אן אנפרעדזשעדיסט דזשורי נאו פראבלעם איז יעצט האב איך געוואלט וויסן וועגן נחמיה און אפשר גייט נחמיה אויכעט איבער מאכן זיין קעיס אפשר האבן זיי אויך עפעס געזאגט נחמיה האט גרויסע טשענסעס קען זאגן אז מען קען נישט געווינען א דזשורי אין ברוקלין, א איד קען נישט געווינען. כ'האב נאר געוואלט וויסן, גיי דיין סייט צי דו קענסט געווינען, אויב אין ברוקלין קענסטו נישט געווינען, דו לויפסט נאך פאר אלע פאליטישאנס, אלע מנוולים וואס זענען מתיר אלע חאזעריי, אז זיי קענען דיר נישט העלפן, פארוואס וועט מען דיר העלפן דיין סייט, ווען מען ווייסט אינגאנצן נישט וואס א דזשו בוי איז? דאס איז אונזער פראבלעם, ווי דאונט ליוו אין ריאליטי. סאו עניוועי, סאו דעם ליובאוויטשער'ס גייט מען איבערמאכן, נאו פראבלעם, צאל נאך אביסל. וויל מעיק איט אווער אבער ער גייט נישט ארויס וועגן דעם פריי סאו בקיצור אויב דו ווייסט יא אז אין ברוקלין קען נישט קיין דזשורי טרעפן א איד נאט גילטי דאס איז מינקאטשערוב'ס טעארי ער קען נישט די צוועלף גוים זאלן טרעפן א איד נאט גילטי גראדע ער זאגט עס נישט נאר אין ברוקלין עני פלעיס אפילו אין ארץ ישראל. ס'איז נישט דא קיין דזשורי סיסטעם, ס'איז דא דרײַ דזשאדזשעס, אבער אך פרומער איד וועט ער אייך ארויסלאזן, פריי נאך סעקשועל אביוז, סאו יו העוו טו בי אוועיר אוו דעט, וואטש יורסעלף מאר, באט עניוועי, סאו דעם ליובאוויטשער גייט מען איבערמאכן, ווייל מען גייט אונז ווייזן אז ס'וועט זיין א פעיר דזשורי, אבער דאס אז מ'האט באפרייט דעם איד אין לונדון דאס איז ביי אונז אזוי ווי כמוצא שלל רב, ווייל אונז ווייסן נאר, יא, מ'געבט זיך אפ, און וועם מ'האלט אז ער איז אינעסענט איז אינעסענט און ווער ס'איז גילטי איז גילטי. סאו טענק יו לאנדאן פאר דואינג א פענאמענעל דזשאב. יעצט קומט אריין פון אנטווערפן וועגן דעם אלטובסקי אז ער זאגט פאר יעדן אז אזוי ווי ער איז געווען א מסנגד אויף מיין האטליין וועגן דעם רודף איך אים. כ'האב געוואלט זאגן אלטובסקי קודם כ'האב נישט געוויסט דו ביסט א מסנגד אויף מיין האטליין און צווייטנס דו ביסט ביי מיר גארנישט איך רודף דיך ווייל דו ביסט א חזיר ס'האלט אין איין אריינקומען אויסער דעם וואס כ'האב דריי ערנסטע קלאגעס קעגן דיר ס'האלט אין איין אריינקומען נאך און נאך וואס זיי קאלן אפ און זיי זאגן יא אז האסט זיי אויכעט געטשעפעט ס'האבן מיך אפגעקאלט אפילו מענטשן וואס זיי זאגן ביסט געווען א מגיד שיעור אמאל אין ארץ ישראל און כ'געדענק נישט אין וועלכן חסידות זיי זאגן שרייב נישט אויף די אלע זאכן ס'איז ווערי אנרעלעווענט זיי זאגן דיין טאטע איז דארט א חסיד דו ביסט אויך א חסיד. און דער סוף איז געווען אז ביסט געווען דער בעסטער מגיד שיעור דארט אין יענע ישיבה קטנה און דו האסט געטשעפעט דארט עטליכע קינדער היינט האבן זיי שוין לאנג חתונה געהאט און זיי זאגן אלטובסקי איז א חזיר נאר דעמאלטס האט מען נאך נישט געטארט רעדן פון דעם דעמאלטס ווער ס'האט גערעדט איז געווען דער חזיר און היינט האט זיך איבערגעדרייט ס'איז ונהפוך ונהפוך ונהפוך והפוך ונהפוך הפוך ונהפוך היינט מעג מען רעדן פון סאו אלטובסקי איך בעט דיך. כ'רעד א גאנצע אריכות באלד, אז דאס זענען די היילייטס, אז בעלז זאל שטעלן א משגיח אויף דיר, טאמער ווילן זיי דיך נישט ארויסווארפן, און מ'זאל דיך נאכקוקן ביים גאנצן דאווענען. יעצט, כ'האב געוואלט ווייזן א חילוק מה בין בני לבן חמי, קוק א חילוק צווישן אונז און צווישן גוי, ס'דא דא די קעיס, פון א גוי א פארטא ריקא וואס האט געהארגעט א שווארצן. צימערמאן, ס'איז געווען זייער פעימאס אין גאנץ אמעריקע, נאכדעם וואס מ'האט אים געטראפן נאט גילטי האבן די שווארצע אנגעהויבן צו פארפירן און די פרעזידענט האט אנגעהויבן צו זאגן דרשות עס האט וואלט געקענט ווען זיין איך ס'האט געקענט ווען זיין מיין זון און ער האט זייער שטארק פארדאמט דעם פסק און מ'וויל יעצט אהערנעמען אים נאכאמאל צו ריטרייעל. יעצט איז אזוי, קודם דארף מען פארשטיין, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יענו אזובי קיר, אז ס'פאלט א גרויסער פלאם אין די טענענביימער, וואס זאל שוין די קליינע ביימעלעך זאגן? אויב די פרעזידענט גלייבט נישט אין זיין אייגענעם סיסטעם וואס דאס הייסט א דזשורי ביי די פיפעל, סאו וועיט א מינוט, פארוואס זאל אן אנדערע יא גלייבן? די פרעזידענט, די עלעקטעד פרעזידענט זאגט אז ס'איז נישט גוט, כ'מיין האו דאס איט ווארק?

לאידך גיסא איז דא דער עלן דערשאוויץ, ער טענה'ט אז מ'האט אים אינגאנצן נישט געטארט שטעלן פארן ערשטן משפט אויך נישט, ווייל ס'איז דאך נישט געווען ביאנד עווערי דאוט, מ'האט דאך געזען ס'איז געווען פאר סעלף דעפענס, סאו בעסיקלי די האול טינג איז אלל מעסד אפ, און איך וויל ענק זאגן רבותי דאס איז פאר אונז איז דאס א גרויסער מוסר השכל. רבותי, דער אייבערשטער וויל אונז ארויסווארפן פון אמעריקע! רבותי, א איד וועט נישט קענען האבן קיין רעכטן אין אמעריקע! דער סוף גייט זיין אז די אידן, א קיינער האט זיך פאר אונז נישט אנגענומען, איך האב געזען מ'האט געהארגעט האלבערשטאם, א שווארצער האט אים געהארגעט, קיינער האט זיך נישט אנגענומען, מ'האט געמאכט די ענטרענס צו די ברוקלין ברידזש האט מען געמאכט אויף זיין נאמען, סאו ביג דיעל, דאס קינד איז טויט און פוילט אין דר'ערד, און דיס איז וואטס העפענינג, אונז מוז מיר זיך בארעכענען. אונז מוז מיר אנהייבן תשובה צו טון, אונז מוז מיר אויפהערן די אלע זינד, ס'שטייט אז דער אייבערשטער זאגט ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם, עה די לאנד וועט ענק נישט האלטן אונז אויף מטמא זיין, איז געקומען אונזער הייליגער רבי דער סאטמאר רב האט אויפגעטון א חידוש אז יעדע שול אין חוץ לארץ אפילו די קעמפ רב טוב וואס מ'בויעט אויף צו לערנען תורה האט א קדושה פון ארץ ישראל, הייליגער רבי האסט דאך אונז אונטערגעברענגט מיט דעם, ווען דו זאגסט עס נישט וואלט איך ווען בעסער געווען. ווען דו זאגסט אז ס'האט א קדושה פון חוץ לארץ האב איך נישט די קללה פון ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותם, ווייסט וואס דו האסט געטוהן רעבע? דו האסט אונז ארויפגעצויגן אין די עולמות עליונים אז מ'האט געמאכט פון א שטיקל לאנד אין אמעריקע האט מען געמאכט קדושת ארץ ישראל און אז די רעבע האט אזוי גע'פסק'נט איז עס אזוי. ס'איז נישט מחויב בתרומה ומעשר אבער די קדושה האט עס אזוי ווי אין ארץ ישראל. און ווייסט וואס דו האסט מיט דעם געטוהן? האסט אונז ערלעדיגט אויף אייביג. ווען איינער טוט זנות אין קעמפ, ס'איז דא דער זישע כץ האט אפגעהארגעט קינדער אין קעמפ,

מ'האמיר געמאכט קדושת ארץ ישראל אין אמעריקע, ס'האט נאר געקענט טוהן אזא הייליגע גרויסע רבי ווי אונזער רבי, און וואס האט ער מיט דעם געטוהן? ער האט אונז געשטעלט אויף א זייער א הויעכע מדריגה, און ליידער ליידער פרובירן מיר אונז נישט אז אונז זאלמיר ווי שוד ליוו אפ צו די מדריגה. פירן מיר זיך דען דא אלס קדושת ארץ ישראל? כאפט מען אן א יונגל און מ'מאלעסטעט אים, מ'מאכט מיט אים משכב זכר. סא איך וויל זאגן פארן עולם, איך פיל, איי העוו די פילינג, איך האב אסאך היסטערי געליינט, און איך האב זייער אסאך געלערנט און געוואלט וויסן וואס איז געווען אין ווארלד וואר טו, האו איט סטארטעד, סטארטעד אין ניינטין טווענטי עיט, ניינטין טווענטי ניין, רבותי וועיר אפ טו ניינטין טערטי פייוו, טראסט מי נאך א יאר צוויי דריי צו פיר אידן עמט זיין אזוי דיגרעידעט אין אמעריקע, און ס'עט קומען עמטליך פון קאנגרעס פון סענעט, ס'עט קומען פונעם פרעזידענט, ס'עט זיך אויפשטעלן א פרעזידענט ער'ט זיין אביסל אן אנטיסעמיט, און ער'ט אונז אזוי באגראבן, ער'ט אונז צונעמען אונזער ריעל עסטעיט, אונז נישט געבן קיין רעכטן, ער'ט אונז נישט לאזן האבן קיין ביזנעס און ער'ט אונז הייסן נאכאמאל אנטוהן דעם געלן יודע דעם מגן דוד. דאונט אנדערעסטימעיט, קוק וואס איז געשעהן, מען האט געהארגעט צוויי יונגע קינדער, מען האט געהארגעט א שווארצן און מען האט געהארגעט האלבערשטאם, האלבערשטאם האט זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט, און קוק וואס דא טוט זיך, מען דרייט יעצט איבער דעם גאנצן לאו סיסטעם אין אמעריקע, ווי קען א פרעזידענט זיך אריינמישן אינעם לאו סיסטעם? א דזשאדזש קען אים מאכן אויס פרעזידענט אויכעט טאמער ס'איז דא ריזען פאר איט, גייט ער זאגן אז ס'איז נישט גוט גע'פסק'נט און מען דארף עס איבערמאכן און מען גייט עס טוהן? און ווען מען גייט דאס טון זאלט איר וויסן רבותי, אונז קען מען זיך איינפאקן די פעק, נאר די שאלה איז וואו פארמיר? ווער נעמט אונז אן? דער קעיס איז געווען די צימערמאן קעיס, טאמער איינער ווייסט נישט איז נישט באהאוונט אין דעם. אויסער דעם וואס אז א פרעזידענט נעמט זיך אזוי ווייט אן איז שוין אויפגעשפרינגען די אלע די. סיוויל רייטס לידערס מיט אלע זייערע חברה מ'עט נאך באפאלן מ'עט נאך אטאקירן ווילימסבורג איך האב נאך איין מזל איז אז דער צימערמאן איז נישט קיין איד ער איז גאר א פארטא ריק איך ווייס נישט ווי ער האט געבארגט דעם נאמען צימערמאן עפעס א דייטשע נאמען דאס אבער ווען נישט וואלט איר אין ווילימסבורג היינט נישט געקענט ארויסגיין אין די גאס און עס קען זיין איינער'ט אמאל בטעות מיט א קאר איבערפארן א שווארץ קינד צו כדומה און מ'עט אים טשארדזשען פאר מענסלאדער און דער פרעזידענט העט זיך אננעמען רבותי דער איז ען אינסטאביליטי די אידן אין אמעריקע, נאר ליידער האמיר נישט ווי צו גיין, און אונז האמיר זיך עס אליינס קונה געווען דעם שלימות, פאר יעדן משכב זכר איז מען געגאנגען צו טשארלס היינס זאגן אז מען זאל אים ארויסלאזן, יעדן רוצח האט מען געלאזט פריי, מען האט גענומען אן אנדערן אבי מען האט ארויסגעגעבן לעס דען טווענטי פאר אווערס ווער דער רוצח איז געווען, און אין מאנסי פירט מען זיך אויך אזוי אויף, נישט נאר אין וויליאמסבורג און אין מאנרא נאך מער, און דארט איז עס בולט, און דער עולם וויל זיך נישט בארעכענען, נאכדעם וועט מען פרעגן בשלמי הרעה הזאת. און רבונו של עולם פארוואס טוסטו נישט עפעס? הע, יעצט שרייט די רבונו של עולם צו אונז, אונז הערמיר עס נאכנישט, קומט ארויס א בת קול מהר חורב, אידן, ווייזטס א מוסטער, עטס האטס בערד, עטס האטס פאות, עטס זענטס די טשאוזן פיפל, די האולי פיפל, ליוו אפ טו פאר. איך הער ס'מאכט זיך א נייע סטאר אין מאנסי, מיט מאדערענע וועגן וויאזוי מ'עט שיפן די סחורה, מען דארף מען דארף אפילו נישט ווארטן ביז מען טשעקט אויס, און פנחס קליין זיצט יעצט איינגעזאטלט ווייל ער האט זיך נאר געדינגען דעם בילדינג, פנחס לאמיך דיר עפעס זאגן. איך בין דארט געווען קויפן, כ'זע דו האסט אויף מיר געווארפן אזא בליק, האסט געוואלט צוקומען רעדן. איך טאר נישט מיט דיר רעדן, ווען איך רעד מיט דיר איז עס די גרעסטע חילול השם וואס ס'איז דא. דו זאלסט רעדן מיט שרול האגער און זאלסט געבן דיין געלט פאר מאטעלע. דו ביסט א מניוול, א חזיר, דו האסט מכשיל געווען א פרוי, אן אשת איש און ווער ווייסט וויפיל נאך, און ר' מאטל האט דיר געוואלט צוריקגעבן דאס געלט, ר' שראל האט געזאגט טאטע געב אים נישט צוריק די פֿיר מיליאן דאלער פארן שול ווייל דעמאלטס קענסטו צוריק געבן מיין געלט אויכעט ווייל איך בין דער זעלבער חזיר ווי ער סא לאמיר לאזן די חזירים זאלן העוון א גוד טיים און דאס איז אונזער חרבן. ס'איז נאך ווארן פון די תורה נאך נישט געפאלן איין אות אוועק און אז שלמה המלך האט אונז געזאגט אז כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם. טראסט מי פנחס, מיט דיין גאנץ געלט העסטו נאך אונטערגיין, עספעשעלי ווייל דו ביסט א חבר מיטן גרעסטן מניוול, קוים דו טוסט מנוולות און ביסט א חבר מיטן גרעסטן מניוול, מיט וועם? הא? מיט צרול האגער המצרי? כאב שוין געזאגט ווער ס'בעקט מניוולים פאלט אויך אריין אין די קללה פון כל הבא על אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, כ'האב דיר עס איבערגעוויזן און דאס איז וואס דא גייט געשען, פנחס סעטל דאון. סטרעיטן אוט, האסט געזינדיגט מיט אן אשת איש, ביסטו מחיוב איר מאן מפצה צו זיין מיט געלט, די קינדער האסטו אומגליקליך געמאכט, ביסט מחיוב צו זאגן ברבים אז דו האסט געזינדיגט, ווייל עס איז דא צוויי פסוקים, איינס שטייט אז ווען איינער באהאלט זיינע זינד לא יצליח מכסה פשעיו לא יצליח און די אנדערע שטייט פארקערט. אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. באהאלט די זינד, דעמאלט איז דער אייבערשטער מוחל.

דארפסטו בעטן דעם אייבערשטן מוחל צו זיין, אבער אז דו ביסט דער שיינער איד אויבן אן און דיר שיקט דער רבי דעם וויין וואס ער טרינקט נישט אויס דאס ביסל, און דו ביסט דער גאנצער וואס דו האסט געבויעט דעם בית מדרש, און אלע תפילות גייען דורך דיין בית כיסא, דו ביסט דאך א שטיק בית כיסא. אן אשת איש איז דאך די ערגסטע עבירה וואס איז דא, און דו ביסט נאך דער שיינער איד, זאלסטו געדענקען איין זאך ווי אזוי האט שלמה המלך געזאגט, לסוף מבקש כיכר לחם, וואטש אנד סי, קוק נישט אויף מיר ווען איך קום אין סטאר און קום נישט צו מיר צו רעדן. דיין הבל פיו איז מטמא. כ'וואלט זאגן פאר די רבנים ס'איז געווען יעצט שבת נח ס'איז געווען די וואך פון חמשה עשר באב שבת נחמו נאכדעם איז דער חמשה עשר באב זאגט די גמרא ס'איז נישט געווען נאך אזאלכע גוטע צייטן פאר די אידן ווי חמשה עשר באב ווי אידישע טעכטער זענען ארויסגעגאנגען אנגעטוהן ווייס און זיך ווייזן פאר די בחורים. מיינט נישט חלילה אויף א וועג פון זנות, אלעס איז געווען דארט אפגעהיטן. כ'האב געוואלט וויסן צו וואס דארף דאס די גמרא אונז צו פארציילן? וואס איז מיר א חילוק פאר צוויי טויזנט יאר צוריק אז מ'האט געמאכט שידוכים חמשה עשר באב און יום כיפור? תירוץ איז זייער פשוט, שטייט אין כתבי אר"י, ס'ווערט אויך געברענגט פון ר' פנחס'ל קאריצער, אז חמשה עשר באב איז מסוגל צו שידוכים, יום כיפור איז אויך מסוגל צו שידוכים. ווייל געווענטליך פארוואס קען נישט ווערן א שידוך, אז זיי קומען אויף אין יענע וועלט איז עס איין נשמה, חי השם אשר עמדתי לפניו, און מען הייבט אן דער צו זינדיגן, דער גייט זיין וועג, זי גייט איר וועג, ממילא איז זייער שווער זיי זאלן זיך דא צאם טרעפן געהעריג, ווייל ס'איז נישט דער זעלבע וואס דער אייבערשטער האט צוטיילט אין הימל, וועגן דעם א חתן איז מען מוחל די עבירות, א חתן דארף תשובה טוהן, א כלה אויכעט, על כל פנים, חמשה עשר באב איז א זמן פון תשובה שוין, ווייל ס'ווערט שוין קערצער דער טאג. די גמרא זאגט ווער ס'איז נישט מוסיף לימוד התורה דער ח"ו שטארבט יונג, מאן דלא יוסיף יסיף, יסיף, ער גייט א גאנג נעבעך, אין די זעלבע צייט אלע אנדערע זאכן דארף א מענטש זיך מפשפש במעשיו זיין ביז יום כיפור און דעמאלטס קען ווערן שידוכים. כ'וואלט פרעגן די רבנים וואס זיי פרעסן אונזער פלייש און זיי פרעסן אונזער בלוט זויפן זיי און זיי גנב'נען אונזער געלט און זיי בויען זיך קאסטעלן און פאלאצן און זיי מאכן זיך חתונה זייערע קינדער אין די באנגעלאוס האט יעדער טאטע א פראבלעם ווייל ער קען נישט ארויסנעמען א קינד ער האט נאר איין צימער אין באנגעלא צו אפילו ער האט צוויי מוז מען דורך וואקן דעם עלטערן'ס בעדרום און ס'איז נישט צניעות'דיג, דער רב האט נישט דעם פראבלעם ער האט פאר יעדן קינד האט ער דארטן א אין די זייט פון די באנגעלא צוגעבויעט נאך א בעדרום, כ'וויל וויסן וועלכע רב האט זיך אזוי אראפגעזעצט טראכטן רבותי, לאמיר טוהן שידוכים פארן עולם לאמיר טוהן. נישט נאר די רשעים ארורים טראכטן נישט פאר כלל ישראל גארנישט, נאר א טאמער האט איינער געפרעגט אינפארמעישאן רעדט מען אים אפ שידוכים, מען טוט זיך מיינען ווייל איך האב א מנוול'ישע האטליין, א איד האט יעצט א שידוך געטוהן, דריי יאר האט ער זיך געמוטשעט מען האט אויף אים צאמגערעדט פאר גארנישט, פרעג איך אים וואס האסטו געטוהן? מיט וועלכע שיקסע און מיט וועלכע זונה האסטו געהאט צוטוהן אין אוקריינע? איך בין קיינמאל אין אוקריינע נישט געווען, כ'האב נאר נישט, אז איך האב נישט קיין בענק אקאונט רעדט מען צאם, כל דבר אסור. ער געט נישט פארן ווייב מסתם געלט אין אהער מיט אהין, די קינדער גייען נישט אפ טו דעיט. א צווייטער זאגט מען האט אים גערעדט שידוכים מען האט אפגעזאגט איבעראל שידוכים ענדליך וואס איז דער פראבלעם זאגט ער די בחורים האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט די מיידל וועגן ראמאן וועגן ליטעראטור די מיידל זאגט חלילה חלילה גייט מען צוריק אין די ישיבה זאגט מען דאס מיידל איז דאך א משוגענע ס'איז דאך א א פארצייטישע און דאס איז וואס מען טוט דא א גאנצן טאג ווייל איין זאך זעהט מען יא טאמער איינער געבט אפאר טאלער וועט מען צאמשטעלן א חסר דעה. מ'עט צאמשטעלן א בחור וואס האט זיך גע'גט צוויי וואכן נאך די חתונה און דער טאטע וועט באצאלן א האלב מיליאן דאלער, האסט דאך געוואוסט דער שידוך קען נישט אויסהאלטן, האסט געדארפט נעמען דיין גלייכן פון דעם קינד, און איינער וואס ער הינקט, און איינער וואס ער פארלייקנט אז ער האט דייעבידיס, און איינער וואס ער דאס און איינער יענץ, דאס האבן די רבנים זעהן מיט כח צאמצושטעלן, און דעמאלט קומען זאגן אז דער אינגערמאן איז א רועה זונות, און זאגן פאר די פרוי וועסט עניוועי נישט קריגן קיין גט ווייל ער איז א כהן, וואוין מיט אים ווייטער, מאכן נאך אפאר קינדער, און מיט זיבן קינדער האט מען זיך גע'גט. דאס איז די רשעות פון די רבנים, וועגן דעם האט מען אונז געגעבן חמשה עשר באב און יום כיפור. א רב זאל מאכן א חשבון, וויפיל מענטשן האב איך וואס זענען נאכנישט קיין שידוך געטון? ס'איז דא א מעשה מיטן הייליגן חתם סופר, ס'איז געווען אן אלמנה וואס איז געשטארבן איר מאן זייער יונג, א יאר נאך די חתונה, און זי האט זיך געדרייט און זי האט געוויינט ביים הייליגן חתם סופר, האב א שידוך! חתם סופר, ס, ווען ער איז געקומען, מ'דערציילט ערב פסח האט מען אים נישט געקענט קוקן אין פנים, אזוי הייליג איז ער געווען, ס'האט געשיינט די שכינה. און ערב יום כיפור נאך מער, ס'איז אהיים געגאנגען ערב יום כיפור, אז דער הייליגער חתם סופר איז אהיים געגאנגען, ער איז געגאנגען אין די מקווה און ער איז אהיים געגאנגען, און ער האט אנגעהויבן צו טראכטן ווי שטעלט מען זיך צו צו יום כיפור, צו אזא גרויסער באשעפער, ווי גייט מען צו? ער קומט אריין אין בית מדרש זעהט ער איינער פון די בחורים פון די וואוילסטע בחורים איז געזעסן און געלערנט זייער פלייסיג, זאגט ער פאר אים איך וויל דיך בעטן א טובה, ס'איז דא אן אלמנה, זי וויינט מיר פאר א שידוך. די גאנצע בריאה באשאפן ס'זאל זיין יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה זאל חתונה האבן א יונגל מיט א מיידל און זאלן ברענגען קינדער אויף די וועלט. איך בעט דיך א טובה נעם דאס מיידל כ'וועל דאס זי דיר אהער ברענגען. איר הערט? דער חתם סופר ער האלט פאר תפילה זכה גייט ער איר אהער ברענגען. און ער שטעלט אים פאר פארן בחור און דעם בחור געפעלט דאס מיידל. ס'איז אן אלמנה נעבעך האט גרויסע פראבלעם אבער ווי האט דער סאטמאר רב געזאגט פאר א בחור. איך וויל נישט קיין גרושה, זאגט ער, נארעלע, זי איז נאר א גרושה ביז זי ווערט נאכאמאל א יונג ווייבל, זי האט חתונה איז אויס גרושה. בקיצור, ער האט גענומען די אלמנה און האט מיט איר חתונה געהאט. למעשה דער חתם סופר איז צוגעגאנגען אין שטוב צו די רעבעצן, ער זאגט, יעצט קען איך מיך צושטעלן יום כיפור צום דאווענען, יעצט האב איך נישט קיין מורא פארן יום הדין, איך האב עפעס געטון פארן אייבערשטן. הייליגע חתם סופר האט דאך געלערנט תורה קדושה טהרה, וויי ווער ווייסט וואס די חתם סופר האט געראטעוועט אונגערן, ער האט געראטעוועט מיט דעם טיילונג אלע רבנים, וויי וויי די חתם סופר האט זיך נישט געקענט צושטעלן יום כיפור צום דאווענען, ער האט מורא פארן גרויסן באשעפער, ער האט אויסגעפירט א שידוך, מיט אן אלמנה מיט א בחור פון די ישיבה, יעצט האט ער שוין נישט מורא אזוי פארן יום הדין, יעצט האט ער שוין מיט וואס צוצוגיין. און דאס איז וואס דא גייט פאר מיט חמשה עשר באב מיט שידוכים מיטן מיטן יום כיפור, לא היו ימים טובים כחמשה עשר באב, וכיום הכיפורים, ווייל דער יום כיפור ווערט א יום טוב. טאמער מ'פירט אויס שידוכים. רבותי א יעדער רב זאל זיך בארעכענען, דו שייגעץ דו האסט אזויפיל אלטע בחורים אזויפיל אלטע מיידלעך, וואס טרייסטו נישט צו טוהן א שידוך? זאגן דעם און טראג אן דעם יענעם טריי צו נעגאושיעטן יעדער האט פייגל אין קאפ, טריי זיי אראפצוברענגען צו א מדריגה זאלן פארשטיין אז זיי ברויכן חתונה מאכן, שטאטס דעם גייט מען נאך אפרעדן יעדן שידוכים, אן א פארוואס? שטייגער רבי יונתן בן עוזיאל מסוגל פאר שידוכים, ס'שטייט ווייל דעמאלטס ווען מען האט גע'אסר'ט די בני בנימין איז מען געגאנגען אויף עמוקה. איז דארט דאס פלאץ איז א הייליג פלאץ, על כל פנים איז האב איך אמאל געזאגט א גוט ווארט ס'שטייט אז רבי יונתן בן עוזיאל איז געווען די גרעסטע תלמיד פון הלל הזקן אז כל עוף שפורח מיד נשרף וועגן דעם איז דארט מסוגל צו שידוכים יעדער האט פייגל אין קאפ יעדער וויל דעם מחותן און דעם און אזוי פיל געלט מיט אלעם קומט צו יונתן בן עוזיאל זעהט מען ס'איז אלעס באלאוני דו'סט נעמען דיין זיווג דאס וואס דער אייבישטער האט דיר צוגעשיקט צו דו'סט וועלן צו נישט. און מיט דעם וועסטו דיך האלטן. און איך זעה די אלע וואס האבן זיך גע'גט די ערשטע מאל, זיי זאגן די ווייב איז געוען משוגע, זיי האבן זיך גע'גט די צווייטע מאל מיט אן אנדערע ווייב, זי איז אויך געוען משוגע. אויב דיין מזל איז צו האבן א משוגע ווייב, איז שוין גוט די ערשטע אויכעט. מיין זיידע דער מהר"ם א"ש איז געוען רב אין אונגוואר, און ער איז נישט אויסגעקומען מיט וויפיל מ'האט אים באצאלט דארט אין שכירות אלס א רב. איז ער געגאנגען און געבעטן א מיטינג ביי קהל ער וויל העכערן נאך אזויפיל אפאר איך ווייס רייניש. האט אים קהל געזאגט זיי זענען מסכים, צוויי חדשים שפעטער גייט די רעבעצן אריין און זי זאגט, מיין מאן טייערער ס'איז נישט גענוג, איך בין די שטאט'ס רעבעצן, איך מוז האבן מער געלט, בקיצור רופט דער מהר"ם א"ש נאכאמאל א מיטינג אין קהל און ער זאגט אזוי, רבותי איך זעה דאך אז מיין מזל איז איך זאל נישט האבן קיינמאל גענוג וויפיל איך דארף, איך זעה איך האב איינמאל געהעכערט, איך האב ווידער נישט גענוג, איז וויל איך ענק זאגן רבותי איך געב צוריק דאס וואס איך האב געהעכערט, און איך וויל נעמען וויפיל עטס האטס מיר געוואלט צאלן לכתחילה, איך ברויך נישט קיין טובות, איך זעה דאך מיין מזל איז אז כ'זאל אייביג זיין שארט א פעני, די זעלבע דא אויכעט. אז דיין מזל איז זאלסט האבן א קראנק און דער אייבישטער האט דיר דאס צוגעשיקט, האלט דיך מיט איר, העסט עניוועי טרעפן די זעלבע, ס'הייסט טרעפן וואס אן אנדערער האט שוין אויסגעטרייט און ער האט אויכעט געזאגט פוי קראנק. און איך זעה נישט ביי די צווייטע שידוכים זאל מען זיך גט'ן, איך קען אסאך סעקאנד מערידזשעס די פרוי איז געווען א סייקאופעט, און וואס איז געווען די סוף? די סוף פון די גאנצע זאך איז געבליבן אז ער, זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, און יעצט לעבט ער מיט איר ווי אין גן עדן. וואס איז געשען דא? באט עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. איך וויל אריינגיין, רבותי, ווילאנג די רבנים האבן אונז נישט געגעבן סערוויס געבן מיר זיי אויך נישט. קיינער זאל זיך נישט געזעגענען מיט א רב עלול מיט א פדיון, קיינער זאל זיי נישט געבן א קוויטל, קיינער זאל זיי גארנישט געבן א החזקה, החזקת בית המדרש, דאס יענץ, גארנישט מיט נישט. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך וואס קיינער זאל זיי נישט געבן. מ'זאל זיך פירן צו די רבנים אזוי ווי זיי פירן זיך צו כלל ישראל. זיי קענען אונז נישט אונז קען מיר זיי נישט. און פאר די רבנים וויל איך זאגן יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף. האסט דאך געקענט אויפלייכטן כלל ישראל און עטס לאזטס פאלן כלל ישראל. אן א פארוואס. וואס דארפסטו יענעם אפרעדן א שידוך? דאס דארפסטו דאך זיכער נישט טון. דאס דארף טון דער מענדל האגער, דער וואס איז ר' מאטעלע'ס זון, דער וואס ער פירט גיבערס, דער משוגענער. ער איז אין אמת'ן גערעכט. נישט נאר אז ער האט א שידוך. דער אמת איז ער איז גערעכט. ער דארף אננעמען אלע פרויען ער צו נאך אויסשיסן אויף איין וואנט ווייל מיט הסתכלות אסירות וואס דארף מען זיי האבן ער צו אויסשיסן. אזוי ווי אין צימער מיט קאקעראוטש דארף ער טון מיט פרויען. דאך א סייקאופעט. א משוגענער נעבעך. ווען ער זאל נישט זיין ר' מאטעלע'ס זון וואס האט אים געבויעט א שטעטל וואלט ער געווען א משוגענער אין די גאס. עניוועי. גייט ער אפרעדן א שידוך. וואס רעדסטו? וואס? צו דער אנדערער, דער רויטער שטיינמעץ, דער סקווערע. איך זע נישט די סקווערע זאלן דיך אזוי ליב האבן. איך זע זיי לאזן דיך נישט מאכן אפילו א תלמוד תורה. דו האלטסט א בית מדרש? זיי לאכן פון דיר. גארנישט. ער גייט אפרעדן שידוכים. ווייל דאס איז די קלענסטע פראבלעם פון די זאך. די קלענסטע פראב. די גרעסטע פראבלעם איז אז זיי שטופן נישט צו. א איד דארף מאכן א חשבון וויפיל גרעסערע בחורים ער האט אין בית מדרש און וויפיל גרעסערע מיידלעך. און מ'דארף אהערנעמען די טאטעס. קומט אן אנדערער משוגענער און מאכט אזוי, דו עסט געבן, דו האסט דריי קינדער, ס'גייט נישט, יענער האט דריי, יעדער העט אריינווארפן די קינדער און מ'העט זיך משדך זיין צווישן זיך. איינער האט עס געטרייט, א קעניגן האט עס אמאל געטרייט, זי האט געפרעגט פון איינער פון די צדיקים, פון די תנאים, וואס טוט דער אייבערשטער די אלע יארן, ער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טאג, זאגט ער, מזווג זוויגים, זאגט ער, דאס קען איך אויך, זי האט אריינגענומען טויזנט יונגלעך, טויזנט מיידלעך, און זי האָט זיי געזאָגט, נו, גייטס וואוינען אינאיינעם. נעקסטן אינפרי איז אַרויסגעווען איינער מיט אַ צעבלוטיקטע נאָז, איינער מיט אַ צעבלוטיקן קאָפּ. איט דאָזענט גאָו ביי פאָרס, ס'איז דאָ אַ באַשעפער וואָס ער פירט דאָס. דעמאָלטס האָט זי געזאָגט, אָך, יעצט זע איך וואָס דער אייבישטער טוט. נעמען דאָ אַ פּאָר שידוכים, איך רעד מיט עטליכע טאַטעס וואָס האָבן אַריינגעוואָרפן די קינדער אין דעם פּאַט, און קיין איינער איז נישט צופרידן, ס'איז רחמנא לצלן. מ'האָט געגעבן פאַר אַ הינקעדיקן אַ בלינדן און פאַר אַ בלינדן אַ טויבן. וואַי אַר יו קידינג דעס איז אַ וועי אָוו דואינג טינגס. אזוי ווי יענע מטרוניתא האט געטון. עניוועי, די רבנים דארפן זיך אראפבאקלען און זיך אפגעבן אביסל מיט כלל ישראל. ענד יו העוו טו סטארט מעקינג שור אז אידישע קינדער טוען שידוכים. אויף דעם איז דא דער חמשה עשר באב און אויכעט דער יום כיפור. ס'וועט צוקומען יום כיפור און וויסן אז מ'האט אויסגעפירט א שידוך, האט דאך מיט וואס צו גיין צום יום הדין. שוין, יעצט וויל איך ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, עטס האט אוודאי געהערט ס'איז דא מאטאר סיטי דארט האט מען געמאכט די קארס אה דאס איז אין דעטרויט, דעטרויט איז געגאנגען בענקראפט, די סיטי גאן בענקראפט, מען באצאלט נישט קיין פאליס, מען באצאלט נישט פייער לעשערס, מען באצאלט נישט פענשענס, בקיצור איטס אנבעליוועבל, יעצט קאליפארניע האלט אויך נישט צו ווייט פון דעם, נאר וואס מען דארף וויסן איין זאך. אן אינוועסטמענטס פוינט אוו וויו איז דעמאלס וואס ס'איז ביליג. איך וויל זאגן דעם עולם, ס'שטעלט זיך צאם דרייסיג פערציג אינגעלייט, מ'קען קויפן הייזער פאר א דאלער, מ'קען קויפן פאר הונדערט דאלער, מ'קען קויפן פאר טויזנט, מ'קען קויפן עני סייז עני פרייז. כ'ווייס ווען איך האב געהאט דא מיינע פראבלעמען מיט אפאר יאר צוריק האב איך גערופן דארט א קהילה וועגן א מקווה, בקיצור האב איך מיך אינטערעסירט דעמאלס ביי הייזער, איז דארט א שול ס'הייסט דוד בן נחום, בקיצור. אין וואקינג דיסטענס פון די שול ווי ס'איז זייער גוט די ריעל עסטעיט, אין וואקינג דיסטענס קענט איר האבן א מענשין א פאלאץ פאר פערציג טויזענט דאלער אז דו'סט שטארק שטארק קוועטשן האסטו עס פאר טוירטי פייוו, רבותי מען קען נישט קויפן עס איז טייער, עס געדענקטס ווען ניו יארק איז געווען ביליג קיינער האט נישט געקויפט כ'האב געמיינט ס'וועט נאך צוריק פאלן צוריק גייט א קאזע ווייל אפילו די ריעל עסטעיט איז נישט ווערד די דאלער גייט ארויס פון די ווינדאו עניוועי. סאו עווענטשעלי וועט אלעס זיין טייער. יעצט איז דא אן אפערטוניטי אינגעלייט זאלן זיך אויפלעבן. ווי שטייט דו מוזט וואוינען אין ווילימסבורג און קענסט עניוועי נישט אפארדן די רענט. סאו ס'איז זייער גוט זאלן זיך צוזאמשטעלן אפאר אינגעלייט, ארויפפארן אויף דעטרויט, אוודאי מ'גייט ארויף אויפן אינטערנעט אויף די טמא'נע כלי און מ'גייט מ'רעדט צו בראוקערס מיט אלעם. מען זאגט מען וויל קויפן א צען פופצן הייזער מיט אמאל צו צוואנציג שילן איז דארט דא מקוואות איז דארטן דא און רבותי ס'איז א טיים ווען עס קען אויפגעלאכטן ווערן פאר די נעקסטע דזשענערעישן צוויי יעדער ווייסט אז אן ווען ס'איז זייער ביליג און ווען מ'גייט בענקראפט קומען גראד אריין אינוועסטערס גויים גייען אריינקומען זיי גייען דארט אינוועסטן ביליאנס אוו דאלערס און בכלל אויב איר קענט דעטרויט קוקט אן וויאזוי ניו יארק זעט אויס מיט די שיינע גרויסע הייזער און מיט אלעם. דעטרויט זעט פונקט אזוי אויס. טראסט מי, דעטרויט זעט אויס. נעמט א פיקטשער פון דעטרויט, גייט אויפן אינטערנעט, קוקט דאונטאון דעטרויט העט איר זען ניו יארק. נאר וואס, אזוי ווי קרייסלער האט געהאט דארטן שווערע צענליגע טויזנטער ארבייטער און זיי האבן ארויסגעמופט פון דארט, איז געווארן חושך. אבער די וועקיום גייט נישט לאנג אנהאלטן, אינוועסטארס גייען אריינקומען. רבותי! טראכט וועגן דעטרויט, איך זאג ענק, ס'איז מורא'דיג, ס'איז אביסל קעלטער ווי ניו יארק, אבער לאידך גיסא ס'איז זומער, און נישט מער ווי אַכציק פֿינף און אַכציק, ס'ווערט נישט קיינמאל נײַנציק און הונדערט, און ס'איז גאנץ א שיינע שטאט אויכעט, ס'האט, ס'זעט אויס אזוי ווי קרית יואל, בערג ארויף אראפ, ס'איז זייער שיין גראדע, עטס קענטס האבן די שטאט אומזינסט, כ'בין געווען אין געוויסע געגנטן וואו ס'איז נישט דא קיין שול בכלל, ס'איז נישט צום גלייבן וואס מ'קען קויפן. כ'זאל דיר זאגן, א באטל מילך אין ווילימסבורג קאסט מער וויפיל אין דעטרויט א הויז. סאו רבותי, טינק סיריעס און טינק פאזיטיוו. כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געליינט, איך באקום אזא צייטונג פון ווילימסבורגער ניוז, שטייט דארטן אז ס'דא א פיקטשער פון די גרויסע הייזער, די וואס זענען אויפן ים דארטן ווי ס'איז דא די באורדוואלק, איר ווייסט ווי דאס איז. קיצער דארטן איז געפאלן פון נײַן הונדערט טויזענט דאלער א קאופ אויף זעקס הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער. דאס מיינט אז ס'איז שוין אזוי טייער ווי אין ווילימסבורג, ס'הייסט ס'איז גארנישט קיין גרויסער חילוק וויפיל אין ווילימסבורג. רבותי עטס מעגטס דארט אויך קויפן הייזער, די וואס האבן געלט מעגן דארט קויפן הייזער, ס'איז נאטינג ראנג. שטייט אויך נישט אז די מוזט וואוינען אין ממש אין ווילימסבורג, בכלל ס'זענען דא נו ווילימסבורג אויך. ס'איז געפאלן די ריעל עסטעיט. צום סוף גייט עס נאך טראסקען און נאך טראסקען, ווייל דער אמת איז, עס האט נישט געהאט קיין ריזען פארוואס ס'איז ארויפגעגאנגען, און חוץ פון דעם, די יאפיס און די ארטיסטס האבן דיסיידעט זיי ווילן שוין נישט וואוינען דא, זיי זעען שוין נישט די גרויסע גליקן דא, זיי קומען אריין א סטאר אין וויליאמסבורג קויפן, מען טוט זיי נישט וועלקאמען, מען שרייבט אויף נאו בעירפוט. נא שארט סליווס, סאו וואס האבן זיי פון דא? זיי מוזן האבן ווי מען קען איינקויפן טווענטי פאר אווערס. און נאכדעם האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, אין דעם זעלבן צייטונג איז געשטאנען א גאנצע אריכות אז אסאך אידן אונען הייזער אין בעדפארד סטייוועסענט, און דזשאסט ביקאוז יענער האט א דיפרענט קאלער סקין וואס דו האסט, און ער איז ווי מען זאגט אביסל א שטילערער מענטש, מיינט נישט מוזט אויסנוצן דיין גאנצע סאקמערע ווילדקייט אינעם. אמאל אפשר צאלט ער נישט פונקטליך דעם רענט, אמאל אהער אמאל אהין, מען דארף קענען רעדן מיט א מענטש, די סאטמאר אזיאטישער וועג צו רעדן, דאס האט דאך דיך געברענגט א היטלער און ס'האט דאך דיך ארויסגעווארפן פון יוראפ מיט דיין געלט, סאו הייב דיך אן אויסצולערנען, שטייט דא אין צייטונג אז ס'איז דא מורא'דיג אסאך קאמפלעינטס וויאזוי די אינגעלייט רעדן מיט טענענטס, און עט די ענד אוו די דעי מאכן זיי עקוזעישאנס אז זענען געקומען הערעסן, מ'האט געוואלט סטראשען, מ'האט געוואלט סעקס. יעדע קאורט קעיס איז פון פופציג ביז הונדערט טויזענט דאלער ריטעינער. סאו טריי דיך אויסצולערנען וואנס ענד פאר אלל, אמעריקע איז נישט פאר דיר געמאכט געווארן, מען לאזט דיך נאר דא זיין. און לערן דיך אויס, קיינער איז נישט קיין הונט און מען טאר נישט אזוי רעדן. דזשאסט ביקאוז משה טעראריסט פרידמאן מיט די אלע שקצים מיטן סיגעט'ער דער שייגעץ דער אפגעפרעגטער לאו-לייף האט אזוי גערעדט צו רבנים און ער האט אזוי גערעדט צו יעדן און ער האט אזוי גערעדט צו זיין מומען די רעבעצן, מיינט נישט אז דער אזיאטישער מארמארישער פאוערישער וועג איז אקסעפטעד היינט, איז בכלל נישט אקסעפטעד דאס מין רעדן, ווען דער זענטער וואלט היינט געווען דער רב וואלט מען אים ארויסבאגלייט מיט שטעקענעס, אהרן און זלמן לייב האבן מורא ביידע, פארוואס? ווייל יעדער ביהעיווט ווייל אהרן האט א קאמפעטישן זלמן לייב, און זלמן לייב האט א קאמפעטישן אהרן. אבער דער זענטער האט נישט געהאט קיין קאמפעטישן, אבער די חברה וואלטן אים ארויסבאגלייט, מען דארף וואטשען וויאזוי מען רעדט צו א מענטש, און רבותי אז דו ווילסט נישט גיין אין דזשעיל אז דו האסט געפאנלט מיט א פרעמדע פרוי, וואס איז זיכער נישט אמת, טריי טו נאו וואט יור דואינג, און טריי טו נאו האו טו קאלעקט יור רענט, און אז דו ביסט א האט בלאדעד משוגענער, באצאל פאר אן עידזשענסי וויפיל זיי נעמען פופצן פראצענט אדער וויפיל און זיי א מענטש. ס'איז בכלל נישט גוט מען זאל גיין קאלעקטן די רענט ווייל אין יעדע גרויסע הויז אין די אלע ביליגע הייזער דרייען זיך דראג דיעלערס און די האבן מסתם געהארגעט דעם לייזער פאלאק אויך. שוין, דעיס איז נאר געווען אביסל אן עמורדזשענסי, יעצט קום איך צו צום שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב, והיה עקב תשמעון. והיה איז א שמחה עקב איז די פיס תשמעון הערן צו, עקב מיינט מען די לעצטע דור פאר משיח, אונז זעמער שוין די עקב, בחינת עקביים, אונז זעמער שוין די לעצטע לעצטע דור, צופיל דורות וועט שוין נישט זיין, קודם כל ווייל אונז האף מיר יעדן טאג דער אייבערשטער וועט ברענגען משיח'ן, און נאכדעם די וועלט איז אזוי פארפוילט, אז טאמער חלילה דער אייבערשטער ברענגט נישט משיח'ן וועט חלילה נישט זיין צו וועם צו ברענגען משיח'ן מען וועט רעדן א גאנצע אריכות ווי סאטמאר מיט אלע ערליכע אידן האבן זיך צוגעשטעלט צו דעם קווין צו דעם ספק זכר ספק נקבה ס'א חילול השם איום ונורא פרידלענדער האט זיך אויך צוגעשטעלט רחמנא לצלן ס'קומט היינט א מצב וואס די וואוטס גייען ווער ס'איז א גרעסערע חזיר מיט אנדערע ווערטער ווען איינער האט די גאטס ער זאל זיך אויסטון די הויזן מיט די אונטערהויזן. און ער זאל זיך אויפשטעלן אין פראנט פון סיטי האל און זאגן ער דעקלערירט א קענדידעיט צו זיין מעיאר פון ניו יארק וועט מען אים וועהלן אין דער נעקסטער טאג אז ער זאל געוועהלט ווערן מסתם ס'איז ממש ס דער שפלות הדור איז אזוי גרויס דאס וואס דער רבי האט געוויינט שפלות הדור שפלות הדור ס'האט מען נאכנישט געזעהן אונזער דור דער דור איז נאך געוועהן א הויעך געשעצטע דור און נאכדעם איז דא. נאך א טעם פארוואס דער אייבערשטער מוז שוין ברענגען משיח'ן, ווייל ס'לאזט זיך שוין באלד אויס די זעקס טויזנט יאר, סא אונז זעמיר שוין פון די לעצטע דור צו די לעצטע צוויי דורות, מעקסימום די לעצטע דריי דורות, סא והיה ס'עט זיין א שמחה עקב ביי די לעצטע דור תשמעון און אונז זאמיר ווייזן, רבונו של עולם אונז האמיר אויסגעהערט דיין תורה, אונז זעמיר שוין די לעצטע דור, ס'איז געווארן נאך ווייניגער נאך ווייניגער נאך ווייניגער דורות וואס הערן די תורה, אונז האלטן מיר נאך דיין תורה, דאס איז די שמחה ביים אייבערשטן. נאכדעם איז דא נאך א טייטש והיה עקב תשמעון, מען קען זאגן אזוי, ס'איז א אייגענע טייטש, ס'שטייט פון אר"י הקדוש אז בשעת ווען ס'איז געווען אדם הראשון האט געזינדיגט מיטן עץ הדעת איז געווארן א פירוד צווישן די אברים, מיט אנדערע ווערטער אמאל. איז געוען אלע אברים אן א תאווה דאס האבן קינדער אלעס איז געוען אן א תאווה אזוי ווי ער האט געזינדיגט מיט עץ הדעת איז געווארן א תאווה תאווה האט זיך צושפרייט די הארץ די הארץ פלאמט דער קאפ טראכט די אויגן זעהן און יעדער אבר האט זיך גענומען זיין עקסטערע זאך וואס צו טוהן מיט אנדערע ווערטער די גמרא זאגט אז די כליות פון אברהם אבינו האבן געלערנט חכמה. און ווי איז דער קאפ זיינער? די ווארט איז, דער מהרל איז מסביר אז אפילו די כליות זענען געווען גענוג אויסגעארבעט אום צו לערנען חכמה. דאס איז פארן די חטא פון אדם הראשון איז די כליות האבן געקענט לערנען חכמה, עס האט נישט געמוזט זיין דווקא דער מח. נאכדעם וואס איז געווען דער חטא פון אדם הראשון איז געווארן א פירוד אין די אברים. און דעמאלטס האט זיך אלעס צוטיילט און די תאווה האט זיך צוטיילט. און דעמאלטס האט אדם הראשון געזען אז ער איז נאקעט, דעמאלטס ויתבששו ער האט זיך אנגעהויבן צו שעמען, עס איז געווארן א פירוד פון אלע אברים, פארדעם איז נישט געווען קיין פירוד, נישט געווען מער תאווה אין איין אבר ווי אין צווייטן אבר. יעצט והיה, און ס'איז א שמחה אז עקב אפילו די פיס תשמעון קענען אויך הערן, נישט נאר דער אויער קען הערן די פיס קענען אויך הערן, ווייל דעמאלטס איז א סימן אז דאס האלט מען שוין נאכן תיקון פונעם חטא פון אדם הראשון, און דעמאלטס וועט שוין זיין. משיח. אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די דברי תורה, איך האב ענק געזאגט קודם וויל איך רעדן וועגן פעדאפיילס, נאכדעם וועלן מיר צוקומען צום סוף אביסל דברי תורה. יעצט, איך האב געוואלט דערציילן קודם א מעשה. איך האב ענק שוין געזאגט ביי די OU וואס זיי מאכן די קהילות וואס זיי קומען זיך צוזאם, האב איך אייביג דארטן גיי איך ארויף און איך טייל מיינע צעטלעך קודם אז איך זאג דרשות קעגן טשיילד אביוז און אויכעט אז איך בין בודק מקוואות. קיצור, עפעס א קהילה איז זייער געפאלן אזא געדאנק, זאגט ער אבער אונז האמיר דאך דעם ליבאביטשער שליח וואס ער איז דער וואס ער קוקט אונזער מקווה. זאג איך לאמיך דיר זאגן, איך בעט דיר דאלערס צו דאונאטס אז ער קען אפילו נישט קיין מקווה, ער איז א שליח, ער קען חת"ת, ער קען חומש, תהילים, תניא, ער קען זאגן דעם דבר השם, אבער ער קען נישט קיין מקווה. קיצור זיי פארן צוריק און זיי פרעגן טאקע יענעם זאג מיר דו געסט דיך אפ מיט די מקווה דו ביסט בודק די מקווה דו טוסט אלעס וואס מען דארף זאגט ער אהובי ידידי איך קען דיר זאגן דברי תורה דברי אלקים חיים איך האב גארנישט מיט די מקווה איך אליינס באקוק עס נישט ווייל איך פארשטיי נישט דערצו קאלן זיי מיך אפ אז איך זאל אראפקומען און זיי ווילן איך זאל בודק זיין די מקווה. איז געשען אזוי, זיי האבן מיך געקאלט בערך פינף וואכן צוריק, און דעמאלטס איז פונקט געשען א קרוב משפחה מיינע געווארן זייער שטארק האספיטעלייזד, און איך האב געמוזט נעמען קער, איך בין דער איינציגער ווער ס'ווייסט וואס צו טון, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און איך קען די היסטארי, און כ'האב זיי געזאגט, איך בעט ענק א טובה, רופטס אנדערע רבנים, ס'איז א שאד ס'זאל ווארטן אפאר וואכן, איך ווייס נישט ווילאנג דאס וועט נעמען, בקיצור. און איך געב א ליסטע פון עטליכע רבנים וואס זיי גייען, הגם איך האלט זיי קענען נישט און איך האלט זיי זענען פעיקערס און בלאפערס אבער ס'איז בעסער ווי ס'זאל זיין אן גארנישט ווען ס'זאל זיין ממש א גאר א ערנסטע זאך וועלן זיי דאך אויכעט זעהן עניוועי איך האב אים געגעבן עטליכע נעמען חיים קלמן קליין, כ'האב געגעבן ירמי' כ"ץ, כ'האב געגעבן רב ביק. און נאך אפאר, איך געדענק נישט וועם נאך כ'האב געגעבן. עניוועי, ס'גייט דורך נאך א וואך, נאך א וואך, איך האב דאך געוויסט אלעס איז גענומען קער, ווייל איך האב געגעבן ווי מ'זאגט אלע אינפארמעישן וועם מען זאל זאל רופן. ס'איז דורכגעגאנגען פיר וואכן, די קרוב משפחה איז סטעיבל ברוך השם, און איך בין גרייט צו פארן. קאל איך אפ דעם רב, ליסן, וואס איז געשעהן מיט די מקווה, זאגט ער ליידער איז גארנישט געשעהן מיט די מקווה ווייל.

און זאג איך אים, נו האט מען דאך גארנישט געטון, און לאמיך אראפקומען. דער טעלעפאן קאל איז געווען זונטאג אינדערפרי די וואך. זאגט ער מיר, פיין ראביי קענסט קומען, נאו פראבלעם. פרעגט ער ווען עסטו דא זיין, זאג איך אים, הער אויס, איך פאר נאר מיט א קאר, איך פאר נישט מיט א פליגער, ווייל מיט די טיקעטס איז קודם כל אז מען דארף איבערשרייבן א טיקעט קאסט עס געלט, און אמאל דארף איך ווארטן צוויי טאג ווייל דער טיקעט איז צוויי טאג ארום, ביי מיר, איך ענדיג דעם דזשאב אפילו עלעווע ביינאכט. איך פאר צוריק. דער וועג איז א וועג פון זעכצן שעה. באט איט דאזענט מעטער. איך לייג מיך אייביג שלאפן אויפן וועג. און אין די רעסט עריעס. מען לייגט זיך שלאפן, מען שלאפט זיך אויס. דאס איז נאט א פראבלעם. די מינוט איך פיל א טראפ מיד. איך שטעל מיך אפ. איך ווארט אפילו נישט ביז א רעסט עריע. איך קען זיך אפשטעלן אינמיטן א גרויסע הייוועי אויך. מיך האבן שוין צענדליגע פאליס אויפגעוועקט אינמיטן שלאפן. געפרעגט ראביי יו אר אקעי? זאג איך אים יעס איי וואס דזשאסט טייערד. זאגן זיי פיין. פול אווער עבאוט.

און חוץ פון דעם, געווענטליך אויפן וועג ווען איך פאר, שטעל איך מיך אויך אפ אין נאך אפאר מקווה'ס אויכעט, ווייל ס'איז דאך א לאנגער וועג, און פארט דאך דורך גרעסערע אידישע שטעט, שטעל איך מיך אפ און איך אינטרעדוס מיך, וויל מען מיך וויל מען מיך, וויל מען מיך נישט, איז אקעי, איטס דזשאסט עז גוד. איך ארבעט נישט פאר מיר, איך ארבעט פארן הייליגן באשעפער, און פאר די אידישע טאכטער. עניוועי, למעשה זאג איך אים, הער אויס, איך נעם שוין א קאר און איך פאר אראפ ביז צו דיר. אוי ראביי ס'איז ווי עפרישיעט איט פארטיג איך קום אראפ און איך באקוק דארטן די מקוה כ'בין אנגעקומען און איז געווען ביינאכט ביינאכט קען מען נישט גיין אין א פרויען מקוה ווייל פרויען נוצן דאך עס האב איך געמוזט ווארטן ביז שפעט ביינאכט שפעט ביינאכט האב איך אריין געלייגט א גלעזל צו זעהן צו ס'פארלירט וואסער צו נישט ביז אינדערפרי האב איך א טעסט אויף זחילה ס'איז די וויכטיגסטע זאך און נאכדעם בייטאג העל איך טוען אלעס וואס מ'דארף און אזוי איז געווען. און דער אייבערשטער האט געהאלפן, ס'איז געקומען א רעגן, עס איז געווען נישט א רעגן, ס'איז געווען אזא מבול, איר הערט? ס'איז געווען פלאד ווארנינגס אין די גאנצע שטאט, אזא מבול איז געווען, אזאנס זאגן זיי געדענקען זיי נישט, עניוועי, און מען האט געקענט פאררעכטן געוויסע זאכן, ס'איז דא זאכן וואס מען דארף נאך פאררעכטן, אבער די מקווה קען ווערן גענוצט דערווייל, ס'איז צו א לאנגע אריכות אריינצוגיין וואס די זאך איז געווען דארט, למעשה האב איך אבער איבער געמאכט די וואסער ווייס איך נישט ווער ס'האט עס געמאכט ווייל זיי זאגן שוין דער רב איז געשטארבן ער איז שוין דרייסיג יאהר געווען דארט רב זיי ווייסן נישט ווער ס'האט עס איבער געטוישט קיין מקווה מומחה איז ער נישט געווען ער איז געווען א פולפיט ראביי קיצור קודם איז דא א כשר'ע מקווה ווייל די נענטסטע כשר'ע מקווה נאך די מקווה גאוינג סאוט נארט איסט אר וועסט איז בערך פיר און א האלב שעה שעה בקיצור. למעשה די רבנים וואס מען האט זיי אנגעטראגן אז זיי זאלן קומען, זעהט אויס אין דזשוליי האבן זיי זיך שוין אויסגעפאטשט דאס בייכל ביי א סווימינג פול, און זיי האבן שוין געשפילט שאך נאקעטערהייט, חוץ מיט די בעדינג סוטס פארשטייט זיך, און ס'קומט דאך שוין אוגוסט, מען דארף זיך שוין אנהייבן צו טראכטן פון אלול און פון תשובה, האבן זיי אפגעקאלט דעם רב אז ליסן, אונז זעמער גרייט, וואס זענען די באדינגונגען, איך נעם ביליגער פון יענעם, וואטעווער, לאמיר.

ביקאוס אין קעיס סאמבאדי איז אן וויקעישן ענד סאמבאדי עלס ראנס די מקווה הי עקספלעינס עווריטינג סאו עקספליסעט כ'האב יעדע זאך מסביר געווען אזוי בטוב טעם ודעת מסביר געווען די הלכה פוינט מיטן פרעקטיקל פוינט זיי סעד ווי נעווער שאוד אים עניטינג אבאוט אווער מקווה ביקאוס ווי עלאון דאונט נאו עניטינג איר ווייסט מיר גארנישט וועגן אונזער מקווה דער מענטש איז אנגעקומען און ער האט מיר געזאגט אז ער פרעגט קיינמאל נישט קיין רב וועגן די מקווה ווייל די מינוט וואס ער פרעגט וועגן די מקווה איז ווייזט עס אז ער פארשטייט נישט די ער ער זאגט איך וועל ענדיגן דא א שעה ארום וועל איך דיר זאגן וועגן דיין מקווה די איינציגע זאך וואס ער קען נישט וויסן איז ווער ס'האט אנגעפילט די רעגן וואסער ווייל איך איך גיי דיר זאגן נישט דו גייסט מיר זאגן די מען איז א דזשיניעס הי גאוס אן די רוף הי פיגערס אוט עווריטינג אין פייוו מינוטס און ער קומט אראפ און ער ווייזט אונז ווי ס'איז דא דער צינור מיט יענעם. ענד יור גאנא סעי הי'ז נאט א קאמפעטענט ראביי? לעמי טעל יו סאמטינג, אויב ער איז נישט קיין קאמפעטענט ראביי וואלט איך געוואלט וויסן ווער ס'איז יא א קאמפעטענט ראביי. דער מענטש האט אים אזוי אנגעשייגעצט אז אזאנס האט ער נאכנישט געכאפט ווייל אין סאטמאר האט מען דאך צוגעוואוינט יעדן קודם דיפעימען בעלזער רב, ער איז ווי א דאשע אהרן, געווען א אויסגעוועפטער טיפש. ער האט געזען א קאר פארט אום שבת האט ער נאכגעשריגן מזל טוב ווייל ער האט געמיינט ס'איז א יולדת אדער א חולה געשריגן רפואה שלמה, איז געווען א טיפש איז ער געווען? פראבירט נעבעך ממתיק דינים זיין אז אידן זענען מחלל שבת אין ארץ ישראל און ער איז געווען דער צדיק הדור און ער האט פראבירט צו זאגן רבונו של עולם קוק נישט אזוי שלעכט אויף די אידן ס'פארט דאך א חולה דארט ער איז טאקע נעבעך חולה חולה אין קאפ געווען אזא בארדיטשובער רב טייפ עניוועי ס'איז נישט וויכטיג למעשה.

און דער אייבערשטער זאל אים בענטשן פאר וואס ער טוט, סאו פאר דעט הי דעזערווס א אסטרעזעישאן, סאו לעט מי טעל יו סאמטינג, לייג מיך צו מיט זיין אסטרעזעישאן, יו קען פוט מי אלאנג, און שוין, און דער רב האט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, האט יענעם געזאגט ליסען, כ'האב נישט געזעהן ער זאל זיין אזוי האמבל צו די תורה און צום אייבערשטן, עווריבאדי וואנטעד ביג ביג מאניס, זאג איך, נישט די פעקט דעט ווי קענט עפארד איט, איטס א ריטש קהילה, באט יו קאם דאון, יו סי א דזשאב,

זיי זוכן א רב, זיי וואלטן גענומען אן אנדערן נאר ראביי ראזענבערג קען יעצט נישט קומען, און קיינער איז נישט געקומען, און נאכדעם ווען זיי צוגייען צו ראש השנה וועלן זיי אים זאגן אתה זוכר מעשה עולם, וואו וועט עס דער אייבישטער געדענקען, וואו וועט ער עס געדענקען, און נאכדעם ווען זיי זאגן רבונו של עולם געב אונז געלט פרנסה, שטייט אין זוהר הקדוש צווחין ככלבים הב הב, דער אייבישטער איז ברוגז מען שרייט ווי די הינט גאנץ ראש השנה געב געב אזוי ווי א דאגי האף האף. האף האף, לכאורה איז נישט צו פארשטיין, מען מוז דאך בעטן אויף פרנסה, איז דאך איינע פון די תפילות וואס יעדער איד דארף יעדן טאג זאגן, וואס הייסט צווחין ככלבים הב הב? נאר ס'שטייט אז די פני הדור כפני הכלב, די רבנים האבן א פנים ווי די דאגיס, און דאס וויל נישט דער אייבערשטער, דעם הב הב וויל ער נישט, ער פרעגט קודם גראד דעם רב, פייוו טאוזענט דאלערס טו קאם דאון, פירסט קלעס טיקעט און טרי העף טאוזענט דאלערס, סעווען הונדערט און פיפטי דאלערס א דעי טו סטעי דער, דאס איז ככלבים אזוי ווי די דאגיס. די פני הדור כפני הכלב. מען רעדט דא א קהילה וואס זיי האבן אפאר הונדערט מענטשן, עס נוצן די מקווה מסתם צען פופצן פרויען א נאכט, אין א חודש איז עס מאלטיפלייד טיימס טוירטי, דאס איז פיר הונדערט און פופציג אידישע טעכטער, ער זארגט זיך ווער עס וועט אים באצאלן, מילא אז ער זאגט איך האב נישט קיין געלט פאר די שפעזן, ווער וועט מיר באצאלן די שפעזן? אקעי הער איך וואס ער זאגט. אבער איך נעם פינף טויזנט דאלער פאר אראפקומען, ווער ביסטו? וואס דו ביסט גאדס גיפט טו אורט? הו אין די ווארלד אר יו? דו ביסט ווערט אזא פרייז? פארוואס? ווייל יענע קהילה ווייסט נישט וויפיל דו קענסט נישט? צו יענע קהילה ווייסט נישט אז דו האסט שוין ארומגעטשעפעט מיט אפאר יונגלעך און מיט אפאר אשת איש? דאס איז דאך אנבעליוועבל, עס איז ממש, עס איז געווארן א שאנדע דאס ווארט רב, ווען מען זאגט א רב מעג מען רואיג צוזאגן ימח שמו, מען דארף אפילו נישט זאגן דעם ימח שמו ווייל עס איז מובן מאליו, במילא איז בעסער נישט צו זאגן דאס ווארט רב אינגאנצן, ווייל דער הייליגער נודע ביהודה איז אויך געווען א רב, מען דארף פשוט זאגן. א ימח שמוניק, דאס איז די טייטל פאר די רבנים. און דאס איז איין חלק פון די פראבלעם. די צווייטע חלק פון די פראבלעם איז, פיין ביסט נישט אראפגעגאנגען האסט געוואלט די פינף טויזענט דאלער אלעס איז גוט. ראביי ראזענבערג איז נישט קיין קאמפעטענטע רב. זאג דו האסט א פאליטיק וואס דו פירסט מיט ראביי ראזענבערג. ראביי ראזענבערג וויל אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער. ראביי ראזענבערג וויל אז די קינדער זאלן נישט זיין שטח הפקר אזוי ווי זיי זענען געווען ביז יעצט. ראביי ראזענבערג וויל אז מיין הייליגן רבי'נס טעכטער. סאטמאר רב'ס טעכטער, ווען איך, איך טאר דאך נישט קוקן אויף א מיידל ומה אתבונן על בתולה, אבער ווען איך הער אז א מיידל איז א בית רחל מיידל איז עס מיין הייליגן רבי'נס א טאכטער, דאס איז נישט א מיידל, דאס איז א מיידל וואס איז מיין רבי'נס טאכטער. זיי דערציילן א מעשה אז דער סאטמאר רב דער מהר"י אסאד, געווען א קדוש, א קדוש עליון, האט איבערגעלאזט א שטוב מיט טעכטער, עס איז נישט געווען קיין געלט זיי חתונה צו מאכן, ער איז נעבעך אוועק יונגערהייט, געגאנגען די ראשי קהילות זיי האבן אים ארויף געזעצט נאכן טויט אויפן בענקל, ער איז געווען זייער א שיינער מענטש, זיי האבן געכאפט פיקטשערס פון אים, און מען האט פארקויפט פאר גרויס געלט די אלע פיקטשערס. איז דערציילט מען א מעשה אז די דריי ראשי קהילות וואס האבן דאס געטון האבן נישט מוציא געווען דעם זעלבן חודש, אלעס איז אוועק דעם זעלבן חודש, מאכסט חוזק פון אזא קדוש עליון פון מהר"י אסאד, עטץ ווייסט ווער דאס איז געווען? עניוועי, אונזער הייליגער רבי האט נישט איבערגעלאזט קיין איין טאכטער, נישט געווען קיין פראבלעם ווער ס'זאל חתונה מאכן זיינע טעכטער, נישט איבערגעלאזט קיין טעכטער, אבער ער האט איבערגעלאזט א בית רחל, ער האט איבערגעלאזט טעכטער וואס האבן ג'טשעפעט מיט די טעכטער, איז זיך דער רבי נוקם, וועבערמאן זיצט פאר איין טעם ווייל ער האט ג'טשעפעט מיט מיין הייליגן רבי'נס מיט אונזער הייליגן רבי'נס טעכטער, איז נעמט מען די בית רחל מיידלעך און מ'האט זיי געמאכט שטח הפקר, האב איך דאס נישט געוואלט. סאו האמער אונז א דיסקרעפענסי צו א בית רחל מיידל זאל זיין הפקר, פרי מיעט פאר עווריבאדי, צו ניין, מ'עט אראפשטעלן די פיס. דעטס אלל וואס אונז האמער, אונז האמער נישט קיין שום אנדערע דיסקרעפענסיס, איך האלט שיטת רבינו תם מוצאי שבת און שיטת הגאונים ערב שבת, ווייל איך האלט אז די גאונים זענען אויך געווען גרויסע פוסקים, און איך טשעפע נישט מיט קיינעם. קומען זיך אן דא אפאר ראצערס, שלעגערס, שמוציאנס. און וואס גייען זיי טוהן? זיי גייען זאגן און נחום ראזנבערג איז נישט קיין קאמפעטענטע רב, כ'האב ענק געזאגט איך בין שוין יארן יארן אין די מקווה'ס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך קען נאך היינט יעדן ש"ך און טורי זהב אויסנווענדיג מיט יעדן פתחי תשובה, אויפן סעיף קטן, אזוי ווי כ'האב עס מיך פארהערט פאר דרייסיג יאר צוריק, איך האב א רב פון גדולי הדור, און איך וואלט געוואלט זיך אויפשטעלן מיט דעם רב וואס האט אריינגעקאלט, איך ווייס ווער ער איז, נאר כ'קען נישט. ארויסגעבן, ליעקן אינפארמעישן ווייל ס'איז געווען א פרייוועט טעלעפאון קאל און ס'טוט יענעם רב זייער דיגרעיטן אויב כ'וועל עס טון. איך וואלט מיך ארויפגעשטעלט מיטן, איך וואלט מיך פארהערט מיטן, נישט הלכות מקוואות ווייל דאס קען ער נישט, כ'פארהער מיך מיטן הלכות שבת, כ'פארהער מיך מיטן הלכות ברכת הפירות. ס'איז דאך אזאלעכע לייצים דא אין שטאט. מ'האט גענומען א איד ווי ר' פישעלע הערשקאוויטש און מ'האט געזאגט ער איז דער עם הארץ און ער איז דער שייגעץ, ער קען נישט קיין הלכות עירוב. אזוי האט מען געזאגט. איך ווייס א סאטמארע דיין, איך האב פון אים שימוש, איך האב ביי אים געלערנט מראות אמאל, איך ווייס סאטמארע דיין פלעגט אריינקאלן הונדערטער שאלות דארט. און כ'על ענק דערציילן נאך א זאך. א איד זאגט מיר ער איז זיך געגאנגען פארהערן הלכות עירובין מיט פֿופֿצן יאר צוריק. דערציילט ער מיר ער קען גוט הלכות עירובין זיך געגאנגען פארהערן. קומען צו פֿערציק רבנים. יעדער זאגט איך קען נישט הלכות עירובין זיי נישט ברוגז איך קען נישט אלל אוו א סאדען אלע רבנים זענען אונטערגעשריבן אז דער עירוב אין שטאט איז פסול און ר' פישעלע איז דער עם הארץ זאגט ער מיר אז דער איינציגער וואס האט געקענט הלכות עירובין און האט פארהערט און געגעבן א צעטל איז געווען ר' פישעלע דאס האמיר אונז געטוהן מ'האמיר געמאכט ברצותיו מרחיק ברצותיו מרחק ברצותיו מקצר ברצותיו מ'האמיר געטוהן וואס מ'האמיר געוואלט מיט יעדן מענטש אבי אונז זאל מיר זיין אויסגעהאלטן. עניוועי, סאו האט ער א פראבלעם אז איך בין נישט קאמפעטענט. סא נאכדעם זאגט ער מיר יענער רב איך ה. צו ער איז קאמפעטענט צו נישט, דאס האמיר אונז געזען. ער האט מסביר געווען יעדע פרוי, יעדע פרוי האט פארשטאנען פונקטליך. און האט אריין געזאגט אינמיטן אלע הלכות טבילה. איינער קאלט מיך אן די וואך, ער זאגט מיר אז סקומט צונעם אריין א מענטש עפעס קויפן. און ער זעט ווי ער הערט אויס, פרעגט ער דו הערסט אים אויס? דער וואס האט געקויפט האט מיך אויסגעהערט אויף ער האט געהערט אויף זיין טעלעפאן זאגט ער דו הערסט אים אויס זאגט ער ווען נישט ער גייט מיין ווייב נישט אין מקווה ער האט מחדש געווען אונזער הויז אז אונז זאל מיר גיין אין מקווה ער הערט אים אויס יעדע וואך הערט אים מיין ווייב אויס און זי הערט ווי הארב די עניינים זענען און זי גייט אין מקווה א דאנק נחום ראזענבערג א סאטמאר אינגערמאן זאגט ער ער איז מסתם פינף און דרייסיג זיי האבן שוין פארגעסן אז ס'איז דא א באשעפער נאך די צוואנציג אזוי דערציילט ער. כ'האב אריין געלייגט גאנץ הלכות טבילה, גאנץ הלכות חפיפה, כ'האב מסביר געווען פונקטליך חציצות, כ'האב אלעס מסביר געווען, אויסער דעם וואס כ'האב מסביר געווען די מקווה מיט אלעם. טא ער איז נישט קאמפעטענט? כ'מיין וואס דער בעלזער רב איז טאקע געווען דער קדוש האט טאקע געווען א אויסגעוועפטער צוויבעלע? ער איז געווען א אויסגעוועפטער צוויבל הייסט? כ'מיין וואס האט עטס דא געטון? און דער טשעבינער רב איז טאקע געווען דער גרויסער אפיקורס? און ר' משה פיינשטיין דער גרויסער עם הארץ, וואט א שעים מיט די חברה, און מיט וועם בלייבט עטס? מיט זלמן לייב פולאפס און מיט זיין ברודער? עטס בלייבטס מיט זאליקא דער צדיק הדור, שטעל דיר פאר ווער ס'איז דער צדיק הדור זאליקא, אן עם הארץ, און און נישט קיין ערליכער אויך נישט, זיי דערציילן מעשות אויף אים גענוג, נאר כ'האב עס נישט פירסט הענד וויל איך נישט אריינגיין דערין ס'אינטערעסירט מיך נישט, און וואס זאל איך זאגן אז אהרן איז בעסער? ס'איז דא א פרשה מיט אהרן מיט זיין ניס. איך וויל נישט פארציילן די מעשה. א יענע האט שוין קינדער און ס'איז שוין באלד א באבע אויך. כ'וויל נישט אנהייבן מיט די זאכן. קיינער שרייט נישט פאראויס מער פאר די מעשות ווייל יעדער שעמט זיך. זיי זענען די צדיקי הדור. סאו וואס כ'וועל בעקן יעצט אהרן אנטקעגן זלמן לייב'ן זענען ביידע גארנישט מיט נישט. ווי האט יענער געזאגט? מ'האט אמאל אנגעטראגן פאר א ליטווישן בחור א מיידל. מען גייט אויס מיט איר זעהט אלעס, קומט ער צוריק צום שדכן זאגט ער איך האב דאך נאך איר מוטער נישט געוואלט, וועל איך זי נעמען? איך האב נאך איר מאמע נישט געוואלט ווען זי איז געווען א מיידל. פארשטייסט אז דער זלמן לייב איז א פראבלעם אז דער סיגעטער רב האט זיך אראפגעזעצט אויף אונזער הייליגן רבינ'ס שטול, זאלט איר וויסן דאס איז געווען. שבירת כל התורה כולה, דאס איז געווען ווען משה רבינו האט אראפגעלאזט די לוחות, מיט דעם האט זיך געענדיגט אלעס, נאר דארט האט דער אייבערשטער געזאגט משה רבינו קום ארויף נאכאמאל איך וועל דיר געבן די צווייטע לוחות, און דא איז געבליבן די לוחות צובראכן, קיינער האט עס מער נישט רעפארירט, ס'איז אפאר ממש געציילטע מענטשן אין די וועלט וואס זיי היטן די תורה. אויפן אמת'ן וועג, נישט זנות מעג איך, נאר דו טארסט נישט מחלל שבת זיין, מען רעדט וואס זיי היטן באמת, און וואס זיי שרייען נאך ארויס אונזער הייליגן רבינ'ס דרך און אונזער הייליגן רבינ'ס שיטה. סאו מ'וואלט דאך רעדן א גאנצע אריכות וועגן דעם וואס סאטמאר האט זיך אריינגעלאזט מיט קווין און מיט אלע שמוציגע פאליטישאנס, שפיצער, ס'גוט, באט עניוועי. אונז האמער א דיסקרעפענסי אין פאליסי, סאו האמער נישט קיין שום מין פראבלעם צו נחום ראזענבערג איז קאמפעטענט אין מקוואות צו נישט, ער האט זיינע צעטלעך. און לאידך גיסא האמער אונז נישט קיין שום פראבלעם צו נחום ראזענבערג איז אין חרם צו נישט, ווייל ער איז אין חרם פאר א גוד קאוז, נישט ווייל ער האט געטאטשט די קרוז מיידל חלילה, נאר ווייל ער האט געשריגן אז די קרוז מיידל זאל גיין צו די פאליס ווייל מ'זאל איינזעצן נחמיה. און נאך אזאלכע, און כ'האב נישט דירעקט דער גערעדט דירעקט צו איר, נאר כ'האב אויסגעלערנט דעם עולם, מען טאר נישט טאטשן. איינער זאגט מיר יעצט ער איז א מנהל פון א גרויסע תלמוד תורה פון טויזענטער קינדער, זאגט ער ס'גייט יעצט אן אסיפה פארן זומער, ווייסט יו קלאוזד די דא ס'דא אן אסיפה ווען מ'שפארט צו די סקול, צוזאמגעזעצט. ביז יעדער איז צוזאם געקומען געט זיך איינער א רוף אן דארטן, הא א מלמד ווייסט יעדער זוכט דאך פובליסעטי, זאגט ער ווי לאנג אונז עמער דעם נחום ראזענבערגס האטליין נישט צושפארן עלן אלע קינדער זיין מנוולים, ער איז מנבל אלע קינדער. רופט זיך אן דער מנהל לאמיך דיר זאגן דאס איז אף די רעקארד די אסיפה האט זיך נאכנישט אנגעהויבן נאר איך וויל דיר זאגן איין זאך א דזשאב וואס נחום ראזענבערג האט געמאכט מען דארף מיר זיך אלע שעמען פאר דעם מענטש, מען דארף זיך באהאלטן פאר בושה. וויפיל האב איך גערעדט צו מלמדים דו טאטשסט קינדער, קינדער פארציילן מיר, צוואנציג יאר האלט עס אן, וואס ער ווייסט, איך ווייס פון נאך דרייסיג יאר, זאגט ער, און מען האט געהאלטן אין איין רעדן צו די מלמדים, נאר די מלמדים האבן נישט קיין מורא געהאט, זיי האבן געזאגט, איך בין סיניאריטי, איך בין די גרענדפאדער אוו די לאו, איך בין צוויי מאל אזוי אלט ווי דו, איך בין שוין דא מלמד צוויי מאל אזוי אלט ווי דו, זאגט ער, דער מענטש סינגל הענדעד האט איבערגעקערט די גאנצע וועלט, מלמדים ציטערן ווי דער רוח אנצורירן היינט א קינד. איך דארף היינט זאגן אז מען זאל נישט רירן קיין קינד? ער האט שוין געזאגט און ער האט שוין ערלעדיגט אלעס. היינט דארף מען שוין נישט זאגן, מען דארף שוין גארנישט טון. סאו ווער ס'איז באמת אין חינוך, דער הייבט אן צו ריעלייזן וואס דא גייט פאר. דא גייט פאר א מאוומענט. אויף דעם האט מען מיך געלייגט אין חרם? נו, הער אויס, איף דיס איז די פרייז איי העוו טו פעי, דען איים גאנא פעי די פרייז. אבער גיי טאקאלן א פרעמדן ארבערס דיין רב? און גראדע דאס האסטו נישט געוואוסט, איך האב היינט נאך א דזשאב, אויסער דעם וואס איך באקוק מקווה'ס און איך פארעכט מקווה'ס און איך שלאג זיך פאר מקווה'ס, ווי איך קום אן אין א שטאט זאג איך רבותי איך זאג א ספיעטש פאר טשיילד סעיפטי און איך נעם מיך רעדן, איך האב דארט גערעדט צוויי נעכט, צוויי מאל האב איך גערעדט, פאר מנחה א שעה איז זיך יעדער צאמגעקומען, האו טו גאו אבאוט איט, און איך טראג מיט ליטעריטשער כלחוך השור את ירק השדה וויפיל דו ווילסט. און די חברה האבן דאך אלע אינטערנעט זאג איך גיי ארויף טשיילד סעיפטי עסטו טרעפן בוקס איבער בוקס און אלע וועגן וויאזוי מען קען דערקענען אויף א קינד צו ער איז געטאטשט צו נישט עווריטינג איז אלל אוט דעיר טודעי יו דזשאסט העוו טו אנדערסטענד אז דאס געשעט אין די דזשואיש קאמיוניטי ווייל לכאורה אונז לייען מיר דאך לאוד ענאף עסטו דאך מיינען אז עס איז אלעס דענדי וויל איך דיר זאגן ניין. ווי ערליכער ער איז, אלס א גרעסערע מנוול איז ער. און איך האב זיי מסביר געווען זייער פשוט, כ'וועל עס ענק אויך זאגן. דער אנדערע שעמט זיך נישט צו געבן א קיש פאר זיין ווייב און א גלעט פאר זיין ווייב און א טאטש פאר זיין ווייב. דער פרומער האט עס מורא צו טון ווייל זי רוקט זיך גראד אפ, זי'ט זאגן דעם טאטן העי ער איז געווארן א חזר, ער טאטשט מיך. און דאס איז א פונקט וואס מ'דארף אסאך רעדן נאך פון דעם, נאר ס'איז נישט יעצט די צייט, אבער איך וויל נאך רעדן פון דעם. דער פרומער ווי פרומער ער מאכט זיך. אלס א גרעסערע רשע איז ער אינעווענדיג, ווייל כ'וויל דיר זאגן איין זאך, דער אייבערשטער האט באשאפן די נאטור אז א זכר לויפט נאך א נקבה, ס'עט דיר גארנישט העלפן, באט מען באצוימט זיך ס'זאל זיין מיט דיין פרוי וואס איז מותר פאר דיר און ווען זי איז מותר, באט יו העוו טו העוו יור דיזייערס יו העוו טו גיוו אוט, און אז דו פארקויפסט דיין ווייב דו ביסט א צדיק, איז זאלסטו וויסן דו זינדיגסט, און כ'וויל טאקע זאגן יעדע אידישע טאכטער, ווען דיין מאן ברויך דיך נישט, צו ער קומט און ער לויפט אוועק נאך פינף מינוט, און ער געט זיך נישט אפ מיט זיינע אלע נידס וואס ער ברויך האבן, טראסט מי ער האט אדער אן אוטסייד סעקס פארטנער א פרוי אדער א בחור אדער א אינגערמאן, סאו עניוועי דעיס איז וואס כ'האב געוואלט זאגן פארן סאקמערער עולם, ענקער בלאף איז ארויסגעקומען היינט אין די גאנצע וועלט, קיינער טוט ענק נישט רעספעקטירן היינט אז עטס זענטס די האולי וואנס, אלע האבן געליינט וואס מ'האט דא געטון מיט וועבערמאן. אלע האבן געליינט וואס מען האט דא געטון, איבעראל מיט די אלע מיידלעך, און אלע האבן געליינט וואס מען האט דא געטון מיט בחורים און מיט די מקווה'ס, און איך האב געטראכט אז זיי גייען מיר געבן א חתימה אלס רבנים ווייל אונז וויל מיר פייטן יעצט זאל זיין א פעדערל לא, אדער לכל אופן זאל עס זיך אנהייבן פון סטעיט צו סטעיט. אז א קינד וואס גייט אין מקווה אונטער די דרייצן יאר הייסט עס אז די עלטערן זענען נישט ריספאנסעבל פאר אים און מ'עט צונעמען די קינדער אזוי ווי די עי סי עס טוט, קינד פאלט אראפ, קומט מען אינוועסטיגעיטן וואט העפענד, קינד מ'האט אים מאלעסטעט אין מקווה, וויאזוי זעט אויס א מקווה, זאלן זיי אריינגיין א מקווה זען וויאזוי ס'זעט אויס, די גרעסטע סארס פון טינופות מיט מנוולות וואס ס'איז דא, קליינע קינדער קוקן ווי גרויסע מענטשן טוען זיך אויס, גרויסע ווי קליינע קינדער טוען זיך אויס. די קינדער לויפן ארום מיט א קישוי אבר וואס ווייסט נאך נעבעך נישט וואס דאס איז, זיי ווייסן נאך נישט צו שעמען, די אלטע חזירים קוקן זיי אן און זיי הייבן זיי אן צו טאטשן. אמאל אין א שאוער האט אן אלטער חזיר געטאטשט א קינד אין פראנט פון יעדן, ער האט זיך פארלוירן. איטס די מאוסט דעינדזשערעס טינג פאר סעקשועל אביוז איז א מקווה. סאו אונז גיימיר האבן גענוג סיגנעטשערס און דארפן נישט האבן זלמן לייב מייזעלס מיט זלמן לייב פילעפ מיט דעם שאפרוינער זאל אונטערשרייבן ניין ניין ניין אונז קען מיר זיך שלאגן מיט זיי און זיי איינצונעמען איז זייער גרינג מ'אפערט זיי אפאר טאלער אזעלכע נואפים רעיפיסט עקסטארשעניסטס אנבעליוועבל סאו נישט נאר אין די וועלט איז מען שוין וועל אווער וואסערע לצים גאנץ סאטמאר איז מיט די אלע פרומע נאר אפילו די או יו מיט די אגודה. איבעראל איז מען שוין אווער, נאר אפילו דא ברוך השם אין ווילימסבורג און אין די סיקריקים אין ירושלים, אונז האבן ברוך השם אויסגעלערנט דעם עולם, מען האט אזויפיל אריינגעלייגט אין זיי שכל ביז זיי כאפן שוין וואס מען טוט מיט זיי און מיט די קינדער און מיט אלעם, ס'איז אזעלכע שמוץ איז דא. און נאכדעם קומען זיי נאך ברשות התורה, די תורה הקדושה זאגט חיים לייב פיליפ. ווען ער קוועטשט אויס די ווארט די תורה הקדושה קענסטו מיינען ממש ער ברענגט זיך יעצט אראפ פון סיני, און ליטל יו נאו די גאנצע משפחה פון די חזירים, פוי! קום כאטש נישט מיט די תורה. עניוועי, ס'ווערט געברענגט אין חלקת יואב, אזוי ברענגט ער, אז די גרויסע שטעט האבן שוואכערערע מקוואות ווי די קליינע שטעט. ווען איך האב עס געליינט מיט געלערנט מיט כ'ווייס דרייסיג יאר צוריק, האב איך צוגעשריבן, במחילה נאך אים איך בין נישט מסכים? ס'הייסט די די קליינע שטעט איז דאך דערפעלעך און מעשים געשעפט רעדט מען דאך פון גרויסע שטעט. אבער דער אמת איז שפעטער האב איך געזעהן איך אליינס ווען איך קום צו א גרויסע שטאט קען איך נישט אזוי גרינג צושפארן א מקווה אזוי ווי איך קען צושפארן א קליין שטעטל וואס סוף כל סוף די מען רעדט דא פון איך ווייס פערציג פופציג טובלות א נאכט און גיי שפאר דאס צו ווי וועט דאס גיין? און נאכדעם נאך א זאך די גרויסע שטעט איז א פאליטיקעל אישו למשל. אז מענדעלע חזיר קען בויען א מקווה איז דאך גענדיגט די גאנצע זאך, איז דאך א דזשאוק, א דזשאוק. און די קליינע שטעטלעך האבן ליב, דעי דאנט קעיר פאר פאליטיקס, אונז זאל מיר זעהן וואס איז כשר איז כשר און וואס נישט נישט. איינער פון די איז געווען ירמי' כ"ץ, כ'האב געגעבן זיין נאמען אויכעט מ'זאל אים רופן, הגם איך האלט אז ער איז א ליידיגייער, א לאו-לייף, אבער אויף אזויפיל אז ס'איז א ערנסטע זאך האט ער דאך געזעהן. ער האט געבויט אמאל א מקווה אין יוג'ין ארעגאן, ער האט נישט געהאט קיין עקספיריענס, חיים קלמנ'ס שווער מיסטער בראנד האט עס באצאלט, איז ער געגאנגען און ער האט געזעהן אז ער איז פונקט געווען דעמאלטס אין סיעטל וואשינגטאן, זאגט ער פאר צו, קוק שוין דיך אום דארט אויף די מקווה, האט ער געבויעט דארט די מקווה. יעצט, כ'האב געזאגט פאר חיים קלמנ'ען, דאס איז א חילוק צווישן עקספיריענס און נישט. ער האט געבויעט א מקווה, ביי וועם האט ער עס געבויעט? ביי א מענטש אין חצר. און וואס טו איך אז יענער ווערט אויס שומר שבת, צו זיין ווייב וויל נישט מער האלטן די מקווה? און וואס טו איך אז איך פארקויף אינגאנצן די מקווה? איך, ווען איך בוי ביי איינעם אין חצר, נעם איך א ליס אויף ניינטי ניין יערס אז מען קען דאס נישט רירן פון פלאץ. ווען כ'האב געבויעט די מקווה דארטן אין אין ניו וויליאמסבורג, איז געווען א איד וואס ער האט געגעבן די לאנד מען קען בויען ביי אים אין פעקטארי ער האט דארט א פעקטארי האב איך געזאגט איך לייג נישט אריין הונדערט טויזענט דאלער פאר דיר אין דער פעקטארי וואס טו איך מארגן פארקויפסטו די פעקטארי עניוועי כ'האב גענומען א ליעס ניינטי ניין יערס אז טאמער פארקויפסטו די פעקטארי דארף מען אונז קאמפעסעיטן די הונדערט טויזענט דאלער און אזוי טאקע געווען א יאר דערויף האט מען פארקויפט די פעקטארי און וואס איז געווען דער סוף יענער האט געמוזט אונז געבן הונדערט טויזענט דאלער מען זאל קענען בויען א נייע מקווה. דארטן אויפן פלאץ ווי ס'איז געווען די אלטע מקווה. סאו עניוועי, יו העוו טו נאו וואט יו דואינג. בקיצור איז ער אריבער געפארן און ער האט גע'עסקנ'ט און ער האט געמאכט און בקיצור ס'איז געווארן א מקווה ביי יענעם אין חצר. איך האב אים געזאגט דאס אליין ס'איז שוין נישט כשר. ווער איז יענער? מארגן קען ער עס טוישן. יענער איז אזא שומר שבת? פארוואס? ווייל ער זאגט ער האלט שבת? עניוועי, ס'איז געווען א לייף טיים מיסטעיק. איך בין געווען דארט א יאהר צוריק, כ'האב געוואלט בודק זיין די מקווה. ווייל כ'פאר דאך ארום כסדר. ס זאגט מיר א גוי איי און איט, סאמבאדי סאלד איט טו מי וויט א פרייוועט בעד, נארמאל קאסט דארט א הויז הונדערט טויזענט דאלער, ער'ט עס פארקויפט פאר דרײַ הונדערט טויזענט ווייל עס האט א פרייוועט בעד, עס האט א דשאקוזי, א סאונא. סא יעצט האט יוג'ין ארעגאן נישט קיין מקווה, און די געלט וויפיל עס האט געקאסט איך ווייס פערציג פופציג טויזענט דאלער וואס ר' מאיר בראנד האט געגעבן איז געגאנגען טו וועיסט, און אז די גאנצע צייט איז עס נישט געווען כשר אויך נישט ווייל עס איז געלעגט ביי א איד וואס כ'ווייס נישט צו ער איז א שומר שבת צו נישט. דאנט טראסט עניבאדי. דאס איז א חילוק עקספיריענס און נישט עקספיריענס. מיר האט דער העלמעצער אנגעזאגט בתורת צוואה אז קיינמאל נישט בויען ביי א פריוואטן מענטש אין שטוב. איינמאל איז געווען א קהילה וואס א איד וואס ער איז אויפן סטאק מארקעט געווען זייער גרויס זיין רעוועניו א יאר איז געווען פיר פינעף מיליאן דאלער זיין קאמישן געקויפט זיבעצן עיקער און ער האט געוואלט געבן אין זיין הויז איך זאל בויען פאר אים א מקווה און ער האט געוואלט באצאלן אלעס אפילו א מיליאן דאלער. זאג איך אים איך קען נישט, ס'איז א פרייוועט מענטש אין שטוב, מוזט מיר געבן א אוטסייד פון די זיבעצן עיקער געב מיר איין עיקער וואס דו האסט אויך נישט קיין איזמענט דארט, זאגט ער ער געט נישט, דער סוף איז געגאנגען אן אנדער רב האט עס אים געבויעט און ברוך השם ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ער איז נישט קיין שומר שבת. און די דייטשע שיקסע, ער האט זיך געוואלט חתונה מיט איר און קיינער האט זי נישט געוואלט מגייר זיין, ווייל זי האט געזאגט לכתחילה איך האלט נישט ביי נעמען קבלת תורה ומצוות, זי האט געזאגט דאס שמוציגעס יודע, איך האב נאר ליב דיזע לויטע. זי האט נאר ליב דעם מאן, אבער אזוי זענען אידן שמוציג. איז וואס איז געבליבן דער סוף? דער סוף איז געבליבן א מורא'דיגע זאך, הערט א מעשה. דער סוף איז געבליבן אז ס'איז דא א מקווה וואס זי האט זיך געטובל'ט, און היינט לאזט ער נישט קיינעם אריין, ענד דעטס איט. יו העוו טו בי ווערי קערפול, דאס איז א ריסקי ביזנעס לייק עווערי אדער, פונקט אזוי ווי די פלייש ביזנעס, פונקט ווי אין מיעל מארט, שטעל דיר פאר. סא עניוועי. האט מען נאר געבויט א מקווה, עניוועי ס'איז נישט דאס איז נישט די איידיע, איינמאל גיי איך אין קאליפארניע אין סען דיעגא האב איך געזען מ'בויט דארט א כלי מקווה וויל איך עס בודק זיין זאגט מען ס'איז דא איינער ראביי קעץ פרעג איך דו גיסט יעצט די מקווה ראביי קעץ זיצט אין ברוקלין זאגט ער איך געב אויס אינסטראקשענס אן די פאון דאס איז אזא ליידיגייער דער קעץ זיין גלייכן איז נישט דא. ער איז געקומען צו מיר לערנען מקוואות, ער האט געמאכט א פיינעם קאלעקשאן א חיבור, ער האט צוזאמגענומען אפאר שיטות, דאז דעט מין אז ער קען א מקווה? דאס מיינט אז ער מעג זיך באפאסן און בויען מקווה'ס? ער איז ביזי, ער איז א ראש כולל, ער זוכט אביסל כבוד, ווען ער האט זיך אנגעטון דעם באיאנער נעקטיי, האב איך אים געזאגט מער קען איך מיט דיר נישט לערנען, ווייל דאס ווייזט מיר. אז דו גייסט דיך דערשרעקן פאר יעדן ראביי. איך קום מיט מיינע שמוציגע ארבעטס קליידער. איך האב נישט קיין פראבלעם. ווילסט נישט גיי איך שוין ווייטער. איך בין וואס איך בין. איך פארקויף מיך. איך זאג אייביג אן פאר די מיידלעך, דו גייסט פאר א דזשאב, זאג איך, איים סעללינג מיי נאלידזש און מיי טיים, איים נאט סעללינג מיי באדי און נאט מיי סעקשועל פיעטשערס. די זעלבע זאג איך יעדן ראביי. איך פארקויף דיר מיין ידיעה מיט מיין צייט. און איך פארקויף עס נישט ווייל איך געב דיר עס אומזינסט. אבער דו'סט מיר נישט זאגן וואס צו טון. עניוועי, איי קאלד די שאטס. אין לאנדאן איז דא א מקווה אין גאלדערס גרין, כ'האב עס גע'פסל'ט, היינט וועקט מען זיך אויף אז חיים האלפערן איז געווען דער בעל מכשיר קעגן מיין ווארט, און יעצט איז דא אסאך פרויען וואס זענען מורא'דיג אפענדעט אז זיי האבן גענוצט די מקווה, און זיי ווילן זיך בויען אן אייגענע מקווה, זאג איך אים בויט, כ'וועל ענק העלפן. עניוועי, איז געגאנגען דער יערמי' קעץ און ער האט געגאסן א מקווה אין קאליפארניע, א כלי מקווה דארט לעבן אן אולד עידזש האום. יעצט הער, כ'האב געדארפט מאכן א מקווה אין דייטשלאנד, דייטשלאנד נעמט יעצט צוריק אידן, ווייל זיי האבן דאך געזאגט אז מ'וועט מאכן יודנס ריין, איז נעמען זיי צוריק, נו ווער וויל זיך באזעצן אין דייטשלאנד, איז פארן די רוסישע אידן, ס'איז פול מיט רוסן איבעראל, ס'איז דא אין א פלאץ וואס הייסט ווארמס ווארמייזע, אין די שטאט ווארמייזע איז א מורא'דיגע זאך אז. דארט איז דא דאך די שיל פון רש"י און ס'איז דא די באקאנטע זאך אז רש"י, די מאמע פון רש"י'ן
איז אמאל געווען אין מארק און די באלשעוויקן האבן זיך צעלאזט דארט מיט די פערד און רש"י'ס מאמע איז געווען שוואנגער מיט א גרויסן בויך, זי האט געטראגן דעמאלטס רש"י'ן און זי האט זיך אריינגעבויגן אין די שיל אז זי זאל חלילה נישט מפיל זיין. און די וואנט האט זיך איינגעבויגן אזוי שיין אזוי ווי איר בויך, אזוי האט זי געראטעוועט ר' אשר, ווען די פערד זענען ווייטער דורכגעלאפן איז ער ארויסגעקומען, דאס איז נאך היינט דא די אלע זאכן, דארט איז אויך דא די שול פון ר' אשר, די מקווה פון ר' אשר, דער בית מדרש, אלעס, היינט נוצן עס רוסישע אידן, ס'איז פאר זיי דאס, ס'איז געווארן זייער באזעצט אין די אלע שטעטעלעך, רופט מען מיך איך זאל מאכן א מקווה אין דייטשלאנד, זאג איך פיין, נאו פראבלעם, בקיצור. ס'גייט דורך א שטיקל צייט, איך הער נישט פון זיי, איך לויף נישט נאך די ארבעט, איך האב מיך אויסגעלערנט איין זאך ווען איך בין געווען אן אקאונטענט, נעווער ראן עפטער די ביזנעס, לעט די ביזנעס ראן עפטער יו, פארשטייסט? איז למעשה איז ער געקומען, מען האט מיך גערופן, יעצט רופט מען מיך נאך אויף א מקווה, קלער איך, איך וועל צוזאמשטעלן א שידוך, די ערשטע מקווה מיט די צווייטע, וואס דארף איך צוויי מאל פארן, איך וועל אראפפארן איין מאל, מ'עט גיסן צוויי מקווה'ס, קיצור. קאל איך אפ די ערשטע מקווה, זאגט די ערשטע מקווה אז ס'איז געווען איינער ירמי' כץ ער האט עס געמאכט, פרעג איך וויאזוי ער איז אראפגעקומען, זאגן זיי ניין, ער האט גערעדט מיטן ארכיטעקט דורך א ווידיאו, דער ארכיטעקט האט מיט אים גערעדט דורך א ווידיאו, און אזוי האט מען געגאסן א מקווה. ווי כשר די מקווה איז ווייס איך, ווייל איך ווייס די פראבלעמען וואס ס'איז דא אין א מקווה ווען מען שטייט דארט, נישט נאך ווען מען שטייט נישט דארט. חוץ פון דעם יענער כאפט נאר די פיקטשער וואס ער וויל דו זאלסט זען. א חוצפה שאין כמוה, נעמט אזא שייגעץ א יונג און ער מאכט מקוואות דורך א ווידיאו. יעצט וואס איז מען ברוגז אויף רובין אז ער האט צו הונדערט צו צוויי הונדערט קיען אין א פארעם און מען מעג דורך א ווידיאו? דער משגיח האט ביי זיך אינדערהיים א ווידיאו און ער קען קוקן, וואס קען ער קוקן? ער קען זעהן צו מען האט אריינגעברענגט חלב בהמה טמאה, א נעכטיגן טאג? די זעלבע לצים. זיי האבן געוואלט אונטערברענגען ר' לנדא האבן זיי געמאכט איינעם רובין געשטעלט א גוטן פאטש קעגן ר' לנדא ווייל ער הייסט א גוטער בעל מכשיר און ער האט אראפגעפירט אלעס פון וועג ר' לנדא וויינט אויף א אייזקריעם מיט אנדערע וואס דער רובין האט אים אונטערגעברענגט ער האט געהאלטן א קאנטראל און ס'געווען אלעס כשר און היינט איז דא ווידעא וואטשן נישט אמת, מען דארף דאך שוין נישט קיין שחיטה אויך נישט, מען קען דאך שעכטן מיט א ווידעא, מען דארף שוין נישט דעם שוחט אינגאנצן, מען וועט מאכן מאשינען דרייען א רעדל און ס'וועט שעכטן, ס'איז א חרבן וואס מען טוט אין כלל ישראל און קיינער האט דאס נישט געטון נאר די רבנים. גייט ער און ער האט געמאכט די מקווה פרעג איך פארשטיי נישט וויאזוי ער קען אויסטרוקענען א בור וויאזוי דאס זעהט מען אויך אויף די ווידעא, נאכדעם פרעג איך פארוואס איז ער נישט אראפגעקומען זאגן זיי ווייל. מען דארף כאטש צוויי מאל אדער דריי מאל קומען און דאס דארף זיין, און יעדער לאזט זיך גוט באצאלן האבן זיי געהאלטן, עס וועט אריינציען פיר פינף טויזנט דאלער יעדע רייזע, פון פופצן טויזנט דאלער, זיי האבן נישט איבריג פופצן טויזנט דאלער. זאג איך אים אויב דו געדענקסט איך האב גערעדט מיט דיר דאס ערשטע מאל האב איך דיר דאך געזאגט איך קום אומזינסט, איך האב דיר אפילו געזאגט איך האב פאנדינג פאר דייטשע מקוואות, איך גיב דיר דאלער טו דאלער, האב איך אויך געזאגט דו גיבסט איין דאלער איך גיב דעם צווייטן דאלער. האט ער געזאגט, יא, כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב טאקע פארגעסן אז דו האסט מיר דאס געזאגט, און נאכדעם ווען ס'האט זיך געהאנדלט מער ערנסט, איז ארויפגעקומען אז מ'זאל ברענגען קעץ, האב מיר גענומען קעץ, קעץ האט געזאגט ס'קאסט גארנישט, איך קום נישט און איך וועל ענק געבן אינסטראקשענס אויפן טעלעפאן, ער זיצט און פירט א כולל אין בארא פארק און גיסט א מקווה דארט. אזוי ווי רבי יהודה בן בתירא בנציבין מצודתו פרוסה, אזא פארום האבן די אלע מקווה'ס היינט איבער די גאנצע וועלט, און די חברה דא אויכעט, זיי האבן דא אין אמעריקע מקווה יו עס עי, איך דענק איך האב געוואלט מאכן אז די OU זאל נעמען א קווארטער פערסענט סורטשארדזש פאר יעדן הכשר, ר' דוד פיינשטיין האט מסכים געווען, איך האב עס אנגעטראגן, און מיט דעם וועט מען אויסהאלטן צו באקוקן מקוואות, נישט בויען, איך בין נישט אינטערעסירט צו בויען מקוואות, יעדער ליובאוויטשער וויל זיך עפענען א שטיבל, וויל איך זאל אים בויען א מקווה? נא נא נא נא, בוי דיר אליינס, איך וועל דיר עס באקוקן צו ס'איז כשר, איך וועל זיין דארט ביים גיסן און ביי אלעם, ענדליך נאך אפאר טעג נעגאושיעישאנס איז אנגעקומען. יו העוו טו בי די וואן טו ראן איט זאג איך אים ניין דו קענסט נעמען איך ווייס וועם דו ווילסט נעמען דו ווילסט נעמען ירמי' קעץ ביקאוז יו געט אלאנג וויט אים ער העט דיר קיינמאל נישט זאגן אויף א מקווה אז ס'טויג נישט איך קען אים איך ווייס ווי צו האנדלען מיט אים קענסט אים רואיג נעמען ווייל דעמאלטס האט ער ארויסגעגעבן דעם ספר וואס ער האט מלקט געווען אביסל וועגן מקוואות זאג איך אים קענסט אים נעמען איז נאו פראבלעם. אבער אבי עפעס א קאנטראל זאל זיין ווייל יעצט איז דאך נישט דא גארנישט יעצט איז עס הפקר יעצט איז פרי פאר אלל. כ'בין געווען פאריגע וואך ביי א מקווה זאגט מיר דער דזשעניטער פיהלט אן די מקווה יעדן טאג. דער דזשעניטער. דער גוי. בקיצור דער סוף איז געווארן אז ס'איז בטל געווארן ווייל אויף צו שטופן אז ירמי' זאל ארום פארן מכשיר זיין אלע מקוואות. טוסט עס טוסט עס איך שטופ עס נישט מער כ'האב עס אויפגעהערט צו שטופן. יעצט ארויסגעקומען, מ'האט מיך אלץ געפרעגט פארוואס עפנסטו נישט א ועד אויף מקוואות, זאג איך אים איך קען נישט מאכן א ועד, ווייל איך קען מאכן אדער ווי איך גיי אדער ווי איך לערן אויס אפאר תלמידים און זיי גייען, ווייל איך מוז קוקן דעם הכשר פוינט, אבער צו גיין מאכן א ועד כלויסן ווי די או יו, ס'דא אזא פארפוילטער שייגעץ וואס ער פירט אן די או יו, בעלסקי, וואס ער איז מכשיל מתיר אלע איסורים, ס'קומט יעצט ארויס נאך זאכן וואס ער האט שוין אלץ געטון אין זיין לעבן, איך וויל דיר זאגן, יעצט א פימפ. קענסט דיך צוזאמשפאנען על פי דין תורה מיט אים, ס'וועט נישט זיין קיין כלאים, ס'וועט נישט זיין א שור וחמור, זענטס ביידע די זעלבע רשעים, ביידע חמורים בהמות טמאות, און ס'איז ממש א גרויל וואס ס'גייט פאר, זאג איך אים, יעצט איך וויל מאכן א ועד המקוואות און די נעקסטע הונדערט יאר וועט מען געבן הכשרים אויף מקוואות אזוי ה ה ווער ס'וועט וועלן, ניין יעדע מקווה איז אינדיווידזשועל געראנט און אפערעיטעט און ער זאל האבן א לאקעל רב, דער איז נאו סאטש א טינג עז א פאבליק הכשר, איז געקומען דער. האט א גאנצע ארגענעזעישן און מען בויעט מקווה'ס, איך ווייס אויף א פלאץ אין פארטלענד מעין האט מיך געזאגט א רב וואס ער ווייסט בתוך ענינים, זיי האבן געגעבן פופציג טויזנט דאלער אבער מ'האט נאר געמאכט די פראנט אלעס שיין, די מקווה וואס איך האב קאמפלעינט אז ס'איז זחילה, ס'איז זוחל, ס'איז א זחילה הניכרת ווייל ס'איז געבויעט אויף סענד. האט מיר יענער געזאגט דאס האט מען נישט געטוישט, יעצט דארף מען מברר זיין, טאמער זאגט יענער א ליגנט וועל איך אים געבן אין קאפ אריין, טאמער זאגט ער אמת איז עס א פסל'ע מקווה אין פארטלענד מעין, איך האב דעמאלטס פארגעהאלטן דעם ליבאוויטשער שליח, ער איז וואסילסקי הייסט ער, אזוי מיין איך ער איז וואסילסקי, און ער האט א שטוב מיט דרייצן פערצן קינדער, איך האב געזאגט דיינע קינדער ווייס איך נישט צו זענען אויסגעהאלטן על פי הלכה, און ער האט זיך זייער דערשראקן און ער האט געזאגט ער'ט גיין זוכן העלפ, איך האב אים צוגעזאגט צו העלפן, סוף האט ער געטראפן די גרויסע העלפ. פון מקווה יו עס עי און מ'האט אים געהאלפן. הער איך זאגן מ'האט נאר געמאכט אינדרויסן מ'האט נישט געטוישט די בורות. און טאמער ס'איז א אמת וואס יענער האט מיר געזאגט איז די גאנצע מקווה יו עס עי גארנישט מער ווי א פראנט טיעם אפאר מענטשן זאלן מאכן געלט ענד דעטס איט. ס'האט גארנישט צו טון מיט הלכה. און איך האב יעדן געזאגט איך דארף האבן א הלכה'דיגן קערפערשאפט פון רבנים וואס זאלן באקוקן די מקווה'ס הלכה'דיג, נישט די שיינקייט, איך וויל זען הלכה'דיג ס'זאל זיין אויסגעהאלטן, און דאס האמער נישט אין גאנץ אמעריקע, און ווען עטס פארטס ארום טיולים, צו מ'פארט אוט אוו טאון וועגן הכשרים, צו מ'באזעצט זיך אוט אוו טאון, זאלט איר וויסן, די מקווה'ס האבן נישט קיין שום סארס אויף השגחה, און מען טאר די אלע מקווה'ס נישט נוצן, ענד דעטס איט. אונז האמיר נאכנישט, אזוי ווי אונז האמיר נאכנישט קיין כשר פלייש אין אמעריקע, אונז האמיר דאך נישט, בעיסיקלי האמיר דאך אונז נישט קיין כשר פלייש, מ'האמיר סאטמאר, רבי'ן, שחיטה, מנחת, אלעס האמיר, נאר כשר פלייש האמיר נאכנישט. ס'האט אמאל איינער געזאגט, לאז דיך שוין ארויס פון הבל עולם הזה, לאז דיך שוין אריין אין עולם הזה אליין, אונז האמיר אלע שיטות אין די ראשונים, נאר א שטיקל כשר פלייש האמיר אונז נישט, סאו אלעס איז נבילות וטריפות. עניוועי. די זעלבע דא אויך ביי אונז, מענדעלע חזר האט געבויעט א מקווה, מסתם דער חיים קלמן קליין האט אים געקאוטשט און דער האט אים געזאגט און דער אהער דער אהין. ווען מ'האט געענדיגט די מקווה אין קרית יואל בין איך ארויסגעפארן, נאך אסאך יארן וואס זיי האבן געארבעט, און כ'האב נאך געגעבן לעצטע בראש אפס, איך האב זיי געוויזן אלעס וואס מ'דארף טון, כ'האב זיי נאך געברענגט א היטער, פארן די מקווה זאל נישט דויערן צען צוועלף שעה צו דארפן הייצן, כ'האב זיי אלעס געברענגט נאך די ווי מען זאגט די פיינעל קאסמעטיקס, און איך בין געווען מיין קאשען דארט מיט אלעם, דאס דאס איז נע יעדער קען די הלכה ער קען ער ווייסט, מען האט אזוי געטון מען האט געגאסן וויין, ער געדענקט נישט צו מען האט געגאסן וויין, צו בליטש נחום ראזענבערג אין פנים, שוין פיין האט עטס א מקווה, סאו איך בין חלקת יואב גערעכט, די גרויסע מקווה'ס זענען שוואכער ווי די קליינע מקווה'ס. סאו עניוועי צוריק קומען דא צו אונזער זאך וועגן מקווה'ס. סאו גייען זיי זיי קאלן אפ דעם רב און דער רב לאכט זיי אין פנים און זאגט העי וואווי איים נאט איווען אינטערעסטעד טו ליסן. ס'איז קומען ברוך השם א צייט ווען סאטמאר סאטמאר און די אלע פרומע די סיקריקין אין ירושלים מען לאכט פון זיי. יעצט אז זיי ברויכן פועלן אז מען זאל נישט נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער איז עס אזא מערכה ווי אלע זייערע מערכות, מענטשן לאכן דערפון, מענטשן ווילן נישט אפיליעיטן מיט זיי, זיי ווילן נישט האבן צו טון מיט זיי, און ממילא אז זיי ווילן נישט האבן צו טון מיט זיי, זענען זיי אויסגעשפילט, און וואס אונזער הייליגער רבי האט געוואלט אז ער זאל קענען זאגן דעם דבר השם קעגן ציונות, דאס איז געשטארבן. ס'איז געווען א צייט וואס מ'האט געוואלט לייגן דעם רעבין אין חרם, מ'האט גערעדט אויף די מדינה מיט אלעם, געמאכט דעמאלטס א גרויסן פראטעסט, און באשלאסן מ'גייט אים לייגן אין חרם. דער רבי האט געשיקט דעם סיגעטער דעמאלט צו צוויי מענטשן, די צוויי האט דער רבי נישט געוואלט זאלן זיין אונטערגעשריבן, רבי אהרן קאטלער און דעם ליבאוויטשער רבי, ער האט געוואוסט זיי זענען צוויי ווי מען זאגט פיפל אוו פאוער, איז רבי אהרן האט געזאגט פארן סיגעטער איך האלט מיט מיטן רבי, און דער ליבאוויטשער האט געזאגט מיר שרייבן ניט אונטער אויף א יהודי קיין חרם, און דער רבי איז געווען צופרידן, ס'וועט ארויסקומען פון די פאר רבי'לעך, האט אים נישט געווען אינטערעסירט. סיגעטער האט אויך געפרעגט דעם רבי פאר ער איז געגאנגען וואס רעכנסטו דיך מיט די וועלט? זאגט ער לאמיך דיר זאגן עפעס, איך רעכן מיך מיט די וועלט ווייל איך וויל אויפטוהן קעגן ציונות, אז איך זאל זיין אן אפגעפרעגטער מענטש וועסט מיך אויסהערן אין שיטה פון ציונות? רבי האט זיך גערעכנט מיט דעם? יעצט איך האב נישט קיין פראבלעם אז איך בין אן אפגעפרעגטער מענטש און איך טוה ווייטער קעגן טשיילד אביוז ווייל ציונות איז געווען די רבי דער איינציגער קעגן די גאנצע וועלט, מיט זיין הייליגע שיטה, מיטן אמת'ן שיטה, אבער ביז מען האט עס אנערקענט, היינט איז דאך ציונות א דזשאוק, ס'איז דאך גארנישט, יעדער ווייסט ס'איז אן אויסגעשפילטע זאך, אבער דעמאלטס ווען די עבודה זרה האט געפלאמט, איז דער רבי געווען א דעת יחיד קעגן אלע, און זיין הייליגער אמת האט מנצח געווען, טשיילד אביוז, בין איך נישט קיין יחיד. אכציג פראצענט וויל יעדער אז ס'זאל נישט זיין טשיילד אביוז, נאר די צוואנציג פראצענט, די צען פראצענט רבנים און די צען פראצענט חזירים. באט אדער דען דעט, ס'איז קיין נאנסענס איז דאס. איך שלאג מיך מיט די גאנצע וועלט אפילו איך בין אין חרם, און היכי תמצא מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו עניוועי. סאו דא האב איך אים געגעבן א שטיקל א שיעור וועגן מקוואות, און ווי שוואך אלע היימישע מקווה'ס זענען ווייל מ'לאט נישט אריין קיינעם. מיין פאפא רב האט איבערגעפיקסט זיין מקווה אפאר יאר צוריק מ'האט מיך אריינגעלאזט האב איך זיי געראטעוועט פון אן איסור פון טבילה בכלים. פאפא דארף פארציילן די מעשה. דער אלטער פאפא רב פון מאנטריאל דער קיטשע פאפא רב איז געווען אינוואלווד דערין און ער האט געהאלטן אז איך בין גערעכט מ'האט איבערגעמאכט פאר פופציג צו פאר זיבעציג טויזענט דאלער סטעפס מ'האט געמאכט קריצן דערין מ'האט עס איבערגעמאכט. סאו בעסיקלי ווער ליידט פאר די אלע זאכן? עטץ ליידטס ווייל עטץ האט שוואכע מקוואות. איך האב אין קיינמאל קיין געלט נישט גענומען ביי קיינעם פאר קיין מקווה ובמילא קאסט דאך גארנישט צו הערן מיין אפיניען אז מען גייט ווייזן נחום ראזענבערג ניין אונז ווילמער די קינדער זאלן נישט זיין סעיף און אז ער וועט שרייען זאלן יא זיין סעיף און מען נעמט אים נישט אריינלאזן אין קיין מקווה און אוודאי פארשטייט זיך אין קיין שול אויך נישט סאו פיין סאיז זייער גוט סאיז אלעס אין בעסטן ארדענונג יעצט לאמיר גיין ווייטער סאיז געווען פרשת ואתחנן, כ'מיין ס'געווען שבת די יארצייט פון פאפא רב, כ'האב ענק געזאגט אז מ'טאר נישט פירן שלש סעודות אין די טונקל, דערציילט מיר איינער אז די גאנצע שטעטל איז געווען טונקל וואס זיי האבן עפעס אן אייגענעם דזשענערעיטאר, איך ווייס נישט פארוואס, די סיבה איז נישט וויכטיג. זאגט מיר איינער, כ'בין ארויסגעפארן צום הייליגן פאפא רב, כ'האב געוואלט זיין מקדש און מטהר זיין, זיך ביים ציון און זיך אויסבעטן, זאגט ער, און ס'איז צוגעקומען א בחור האט מיך געטאטשט, זאגט ער, זיי האבן געוואוסט זיי קענען לאזן די לעקטער אויסגעלאשן ווייל. דאסקאלאוויטש איז שוין נישט דארט, ווען דאסקאלאוויטש איז דארט געווען פלעגט מען ציטערן, היינט ווייסט מען ער איז נישט דארט, מיינט מען אז ס'איז שוין נישט דא דער יצר הרע, וויל איך ענק זאגן, יעדער בחור איז דאסקאלאוויטש, ער איז א פאטענשאל. א בחור זאגט מיר איך בין מיך געפארן מקדש און מטהר זיין זיך אויסבעטן ביים הייליגן באשעפער און איך בין צוריק געקומען א סריס ונרבע, זאגט ער א סריס בין איך נישט צוריק געקומען ווייל ער האט מיך נישט מסרס געווען נאר איך עקל מיך היינט איך בין געווארן אינגאנצן קראנק איך דארף האבן העלפ קאלט ער מיך אן וואו ס'דא העלפ זאג איך אים ס'אזוי איין פאפא רב פון בארא פארק דער טעפענזיער פאפא רב צו דעם האסטו נישט וואס צו גיין צו העלפ ווייל ער וועט דיך דאך טאטשן. עס בלייבט דאך נאר חזקי, חזקי איז דאך געווען דארטן דער רב ווען ס'איז געווען דער רבי ווען ס'איז געווען יעצט טינקל יא? זאג פאר חזקי'ן, זאלסט וויסן דו ביסט א שייגעץ, דו טוסט וואס מען טאר נישט, און מ'האט מיך מכשיל געווען פאר גארנישט, און איך דארף האבן געלט איך זאל גיין צו דאקטוירים. און נאכדעם טאמער חזקי וועט דיך פרעגן ווער יענער איז געווען, זאלסט אים זאגן ס'איז געווען טינקל איך האב נישט געזעהן ווער, און די טינקל איז די בעסטע צייט צו מאכן זנות ווייל מען זעהט דאך נישט ווער ס'איז אויך נישט. אז ס'איז טונקל, ס'איז געווען אזוי פיטש בלעק זאגט ער כ'האב נישט געקענט זעהן גארנישט. איך וויל נאכאמאל זאגן פאר יעדן פאפענער איד, איר ווייסט, איך בין אויך א פאפענער. כ'מיין איך בין א איד, און כ'האב אינזין דיינס א קינד פונקט אזוי ווי כ'וואלט אינזין געהאט מיינס א קינד. און כ'האב ליב דיין קינד ער זאל זיין סעיף פונקט ווי כ'וואלט געוואלט מיין קינד זאל זיין סעיף. חזקי איז אן אייזל פון אייזלאנד, ער איז א משוגענער, ער איז געווען א צוריקגעבליבן קינד, מ'האט פאר אים געהאט. העלף אלע יארן ער זאל פארשטיין א פסוק חומש אז ער פירט דעס רביסטעווע פרום, פיין איך בין מסכים איך האב גארנישט געזאגט קיינמאל קעגן אים אבער אז ער האט טינקעל דאס שטעטל און מ'האט מכשיל געווען א בחור דארף מען דעם חברה'מאן ארויסטראגן מיט שלעק איך האב גארנישט פון זיין פרומקייט אז ער שאקלט זיך און ער איז פרום איך האב גארנישט פון די אלע שייגעץ שטיק. גייטס אריין צו דעם שייגעץ און ווארפטס אים ארויס נעמטס א נארמאלן פירער. יעצט, דער עולם פרעגט מיך, ס'איז געווען די וואך מורא'דיגע ברעיקינג ניוז אז טשארלס היינס האט ארויסגעגעבן פֿינף און פֿערציק מענטשן וואס מ'האט ארעסטעד וועגן סעקשועל אביוז ווייל ער האט זיך געבויגן, די fbi זיצט ביי אים אין אפיס, מען קלינט אים אויס, ער העט האבן מזל אז ער העט נישט גיין זיצן, ס'איז דא דער טאמסן וואס ער לויפט, די יוניאן פון ניו יארק סיטי, אלע ארבייטער, פאליס, פייער לעשערס, אלע, וועלפעיר, אלע ארבייטער, האבן זיי צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט ארבייטערס, און זיי האבן אינדארסט די וואך טאמסן. יעצט די שווארצע האבן יעצט דעם גרויסן מלחמה מיט דעם זימערמאן און ס'איז זייער צובראכן אז מ'האט גענומען דעם חברה'מאן און מ'האט אים ארויסגעלאזט פריי און זיי בונטעווען, זיי הייבן אן צו צינדן גארביטש פייערס, זיי קענען פונקט ווי די סיקריקים אין ארץ ישראל און יעצט איז עס געווארן א יוניטי און איז ממילא מ'האט אינדארסט יעצט טאמסן. גייען זיי אלע וועהלן פאר אים וואטש וואס דא העט זיין און איך זאג ענק ס'אזא רחמנות אויף ענק אלע דער טאמסן איך האב עהם געזאגט ווען ער איז געגאנגען לויפן לכתחילה האב איך עהם געזאגט אזוי איך האב עהם געזאגט טאמער דארפסטו האבן סאטמארע וואוטס דעמטס לויף נישט לאז טשארלס היינס פירן דעם אפיס ווייל טשארלס היינס האט שוין גענומען פון זיי געלט און ער טוט שוין אלעס ער איז שוין זייער עבד כנעני און טאמער דארפסטו נישט זייער וואוט דעמטס איי וויש יו דע בעסט. זאגט ער איך ברויך נישט זייער וואוט. ער האט מיר געזאגט איך ברויך נישט איך בין גענוג פאוערפול אן זייער וואוט. דער אנדערער וועם כ'האב לכתחילה אינדארסט דער אנדערער האט א פראבלעם אז ער האט מורא פאר הינדי קאהן. ער האט צוגעזאגט פאר הינדי קאהן אז ער קען אריינברענגען הינדי קאהן אבער ס'טאר נישט האבן גארנישט מיט נחום ראזענבערג. האב איך אים אראפגענומען פון מיין בלאג און איך האב אים אויפגעהערט צו אינדארסן. געזונטערהייט, לאז דיך הינדי קאהן אינדארסן. הינדי קאהן האט געזאגט זי קען אים אריינברענגען צו די ארוינים. נו וואס וועט זיין? וועט ער זיין ביי די ארוינים. ער גייט נישט געווינען ווייל טאמסאן באקומט היינט די גרעסטע אינדארסמענטס. און יעצט גייט זיין ביטער ווי א זית די גאנצע זאך ווייל דא גייט זיין אזוי ביטער דא צו נישט האבן קיין וועג אריינצוגיין. ווייל איך האב מסביר געווען מיט די אידן זאלסטו קיינמאל נישט מאכן קיין קרומע זאכן ווייל ס'זענען אזאלעכע ציגאנערס קוק וואס איז געשען אין ספרינג וואלי א איד איז געגאנגען ער איז געגאנגען לכתחילה אויף צו באגראבן א מעיאר די חברה וועלן דיר געבן געלט און נאך צען יאר גייען זיי זאגן זיי האבן דיר געגעבן געלט אלע צען יאר זיי זענען נישט זיי האבן נאך נישט די עטיקעט צו פון ווי מען זאגט אנער עמאנג טיווס זיי האבן עס נישט. זיי האבן עס נישט. זיי נעמען א מענטש וואס ער הייסט זייער א רעפיוטעבל מענטש אין די קאמיוניטי וואס ער בויעט מקווה'ס, ער טוט פאר חינוך, ער טוט פאר אלעם און ווער ס'געברויכט א טובה האט עס געהאט, אלל אוו א סאדען געבן זיי נעמען דעם מענטש, געבן אים א ליידיגע חדר. ווער? אפאר ליידיגייערס. זאג אים דאס איז נישט קיין יוניטי פון א קאמיוניטי. משה טעראריסט פרידמאן גייט זיין וועג, איצעלע פימפ לויפט אים נאך, זאלקע גייט זיין וועג, דער גייט זיין וועג. ס'נישט דא, ס'איז נאו מאר יוניטי. ס'נישט געווען, ס'איז קיינמאל נישט געווען. א כלל ישראל זאל זיין אזוי צושאסן און צעלאזן, און ממילא זאלסטו זיי נישט טראסטן גארנישט, דאונט דיעל וויט דעם אנדער די טעיבל, און טאמער וועט ער מיך אויסהערן עס גייט זיין טשיילד סעקשועל אביוז היסטערי. נו מ'איז געגאנגען דער טשארלס היינס האט ארויסגעגעבן פֿינף און פֿערציק נעמען די אלע נעמען האב איך שוין געזאגט אויפן האטליין דאס ווייסן מיר העלפט דערפון זענען גוים. און דאס איז אלעס וואס מ'האט זיי שוין פאראורטיילט. אונז וויל מיר האבן די אנדערע צוויי הונדערט נעמען וואס ער האט וואס מ'האט געמאכט דיעלס אונטערן טיש. אונז וויל מיר האבן אז ס'זאל ארויסקומען שמעון ברוך טערקלטויב ווי ער האט געהאנדלט מיט מאיר לעבאוויטש אונטערן טיש. אונז וויל מיר האבן דעם גרינפעלד מיט דעם מיט זיין וויקטים וויאזוי מ'האט דא געהאנדלט אונטערן טיש. אונז וויל מיר וויסן דא וויאזוי מ'האט געהאנדלט מיט א סאמעט, ארטור סאמעט אונטערן טיש, וויאזוי בענצי קאהן האט א מערצעדיס, און וויאזוי יחיאל ברוינער דרייט זיך אין די גאס, דאס וויל מיר אונז וויסן. די געזעץ? ביג דיעל? הו קעירס? האט אלץ געטענה'ט ער קען נישט ארויסגיין ווייל מ'אינטימידעיט וויקטימס, וואס טוט מען יעצט? וואס טוט מען יעצט מיט מענטשן וואס זענען א סכנה? עניוועי, ס'פירט ברוך השם גוט, און ממילא האב איך נישט געמאכט אן עמערדזשענסי, האט ארויסגעגעבן, ביג דיעל האט ארויסגעגעבן, די אלע ווייסן מיר אונז, אונז ארבעטן מיט די fbi מען זאל ארויסגעבן די וואס ער האט געמאכט סיעלד קעיסעס, אונז וויל מיר וויסן פארוואס ברוך מרדכי האט געמעגט וואקן, אונז וויל מיר וויסן פארוואס מען האט נישט איבערגעגעבן דער דעטעקטיוו וואס איז דרײַסיק יאר א גרעיד עי דעטעקטיוו האט נישט איבערגעגעבן א דאקיומענט. אונז וויל מיר וויסן פארוואס בערל אשכנזי דרייט זיך אין די גאס ווען ער האט געזאגט ליגנט אנדער אוט וואס ער האט געוואלט ארויסנעמען א חזר אין די גאס און ער האט געוואלט אריינזעצן ר' שלמה אהרן קעלנערן פאר גארנישט. אונז וויל מיר דאס אלעס וויסן וואס טשארלס היינס האט אונז געגעבן דאס האמיר אונז שוין גערעדט דערפון צען יאר צוריק און דאס זוך מיר אונז שוין נישט אונז ווייס מיר וואס אונז זוך מיר און אונז האף מיר אז אונז וועל מיר עס באקומען. אונז וויל מיר וויסן פארוואס זלמן אשכנזי קען זיך דרייען אין די גאס. וואס ער האט געטוהן כל דבר אסור אונטערצוברענגען די אלע מענטשן וואס שלאגן זיך מיט די חזירים. זלמן אשכנזי איז געגאנגען ער האט אנגעקאלט די האטליין קאמפעני וואס איך האב געהאט מיט יארן צוריק ער האט געזאגט מיי נעים איז סאלאמאן איך ווייס ער הייסט סאלאמאן און ער האט געזאגט אונז וועל מיר דיך סוען. וויאזוי האט ער דאס געהאט רעכט צו טוהן ס'איז fcc אקראס אמעריקע. יעצט ער ארבעט פאר איינע פון די קעריערס, איך ווייס נישט וועלכע קאמפאני ער ארבעט, ער האט געזען אז ס'א גוטע ביזנעס האט ער יעדן געהעכערט סורטשארדזש אויף מיין האטליין נעמט ער געלט. איך פארשטיי נישט, אויב עס א מנוולישע האטליין און מ'טאר עס נישט האבן, די רבנים האבן אונטערגעשריבן א חרם דערויף, וויאזוי מעגסטו נעמען געלט, דו מוזט עס טאטלי דיסקאנעקטן. נאר יעדער האט עס געכאפט און יעדער האט אמאל געקאלט אז מען גייט טשענדזשען, ער האט געהאט אין איין טאג צוויי הונדערט מענטשן וואס האבן געטשענדזשט, האט זיך מיישב געווען ניין ער שפילט זיך נישט מיט די רבנים און ער לאזט יעדן פאר די זעלבע פרייז, יעצט איז אויך דא איינע פון די קאמפעניס וואס זיי האבן סעלפאונס, ס'איז א אידישע קאמפעני, איך וויל נאכנישט זאגן דעם נאמען ווייל איך האב עס נאר געהערט פון אפאר מענטשן, איך האב עס נישט מברר געווען אליין, און זיי ווילן מאכן דא גרויס געלט, זיי האבן געזען מענטשן זיצן אויף מיין האטליין שעה'ן. זיך מיישב געווען אז מ'איז דיסקאנעקטעד באלד וואס מ'בעט א סורטשארדזש, האב איך יעדן געזאגט קאלטס אפ די עף סי סי, זאגטס מ'האט ענק צוגענומען די פריווילידזש פון צו זיצן אויף א טעלעפאן, דאס טארן זיי נישט טון, איטס עגענסט די לאו, כ'ווייס ס'איז געאונד ביי אידן, ס'איז זייער א שטארקע פעסטע אידישע קאמפעני, איך האב עס אויך אמאל גענוצט, כ'האב עס אויפגעהערט צו נוצן ווייל כ'בין אריין קויפן א ברענד ניו פאון, כ'האב באצאלט מיינע הונדערט פופציג דאלער, די ספיקער האט נישט געארבעט די צו די הערן פון די אויערן. קיצור איך טראג עס אים צוריק זאגט ער ביסט גערעכט ס'איז צובראכן איך געב דיר אן אנדערס. וואס האט ער מיר געגעבן? א ריפערבישט זאג איך אים וועיט א מינוט איך האב דיר באצאלט פאר א געהעריגע פאון. סוף איז געווען די ריפערבישט האט מען פינעף מאל געמוזט טשענדזשען האב איך איבערגעלאזט די גאנצע קאמפאני. כ'האב מיט זיי גארנישט איך וויל זיי נישט קענען. ס'איז אידישע ביזנעס איך זעה דאך שוין ווי ס'איז דא א איד יד ישראל באמצע איז א ממש א דזשאוק. סאו, אונז טוה מיר יעצט אין דעם, און טאמער האבן זיי טאקע גענומען צו די פריווילידזש פון די מענטש אן א פארוואס, זיי לאזן נישט ארויף מיין ליין, שפילן זיי זיך ארום מיט fcc רעגולעישאנס. ס'איז נישט רוסלאנד, די אזיאטישע בארבארישע דרכים האט שוין היטלער אומגעברענגט אין יוראפ, אונז האב מיר א נארמאלע גאווערמענט מיט א נארמאלע. אלעס א סטעיט מיט אלעם און אונז וויל נאר לעבן נארמאל און מ'זאל לויפן צו די רבנים אה רבנים מסירה משמירה מבאס ב ת אה מסירה משמירה אה משמירט איז נישט קיין מסירה א דזשאוק וואס דא גייט פאר. סאו אונז וויל מיר וויסן די אנדערע קעיסעס וואס ער האט באהאלטן טשארלס היינס די וואס ער האט ארויס געגעבן דאס איז ביי אונז נישט וויכטיג סאו איך האב מיך נישט געמאכט דערפון א האטליין ס'גארנישט. כ'וועל מאכן א האטליין ווען מיר פירן אים אריין אין תפיסה אם ירצה ה'. ס'האלט נישט צו ווייט. סאו יעצט לאמיר גייען אביסל ווייטער. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן אונז. אונז זעמיר אידן. כ'האב ענק שוין געזאגט. ס'דא איינער וואס ער הייסט יאסי ראפאפארט וואס דער רשע מרושע א שייגעץ א טמא'ניקער, יחיאל ברוינער'ס שוואגער, ער לויפט ארום דא צו אינדארסן די פרוי, כ'ווייס ס'איז א פרוי צו א מאן, כ'ווייס נישט צו מ'זאגט פאר מיסטער אדער מיסיס, הע, ס'איז דא די די די עי וואס האט געפראסעסט ברוך מרדכי'ן, הייסט מיס גרעגערי, MISS. פרעג איך איר, דו ביסט, זעהסט זיך שוין אויס צו זיין פארטי, פארטי פייוו, ביסט נאך אלץ א מיס? זאגט זי, איך בלייב א מיס כל ימיו, כל ימי חיי, פרעג איך פארוואס? זאגט זי מיין טאטע האט געוואלט אז איך זאל זיין זייער פאפולער, האט ער מיר א נאמען געגעבן מיס, איך הייס אזוי, מיס גרעגערי, גרעגערי מיין צווייטע נאמען, וואס ער האט אויפגעטון מיט דעם איז אז איך בלייב פאר די רעסט אוו מיי לייף א מיס, סאו יעדעס מאל ס'וועט זיין א ענין. איינער וועט קוקן אויף מיר, ער וועט וועלן וויסן צו איך האב שוין חתונה געהאט צו נישט, זאגט ער וואס הייסט הער נעים איז מיס? מיס גרעגערי? קיצור זי איז געבליבן פאפיולער פאר די רעסט אוו הער לייף, עניוועי דאס איז ביי גוי דאס פאפיולער, עניוועי עס איז נישט וויכטיג. סאו די זעלבע דא אויך, איך ווייס נישט פונקטליך צו ס'איז מיס קווין צו מיסטער קווין, איך ווייס נישט צו ס'איז א זכר צו א נקבה, עניוועי באט קיין גרויסע נפקא מינה איז מיר נישט עניוועי הו קעירס וואטס די דיפרענס, לויפט ער ארום און ער מאכט דא א גאנצע זאך. פאר קווין, קווין האט שוין געטיילט צעטלעך אין אלע ישיבות, כ'האב שוין געזאגט אז געי, צו זיין געי איז א פארט אוו לייף, איינער איז בייסעקשועל איינער איז געי, רחמנא לצלן, עניוועי, יעצט איז דא א פאליטישן, דער פאליטישן הייסט ענטאני ווינער, ער וויל לויפן פאר מעיאר, יעצט די רבנים אינדארסן אים, זיי נעמען אים אויף, מען האט אים נאכנישט אפישעלי אינדארסט אבער יעדער נעמט אים אויף, א א נייע זאך. ער איז א חזיר א מניוול. ס'איז ארויסגעקומען דינסטאג די וואך אז ער האט זיך געשריבן מיט א פרעמדע פרוי, האט ער געשיקט א פיקטשער ווי ער איז אויסגעטון אינגאנצן, און ער האט גערעדט כל מיני מניוולת האט ער גערעדט צו איר, כ'וויל עס נישט נאכזאגן. בקיצור, ער לויפט פאר מעיאר. און די אידן אלע רבנים נעמען אים אויף ווייל ער האט גרויסע טשענסעס און ער איז זייער רייך ער איז ווערט איך הער א האלבן ביליאן דאלער לויפט מען אים נאך הער אויס די מעין באמב דאס געלט ליגט ביי די מגלה עריות באט נעווערדעלעס ס'א חילול השם שאין כדוגמתו נאר וואס הע יעדער רב טוט וואס ער וויל ווער קען אים דען מי יאמר לו מה תעשה יעצט היינט איז מיטוואך. איז ארויסגעקומען פון די ניו יארק טיימס, פון די ניו יארק פאוסט, פון די דעילי נוז, ווינער ריזיינט! יעדער וויל, שטעל זיך פאר די לינקע און די רעכטע און די מידלערע, יעדער וויל ער זאל ריזיינען. און אונז האבן נאכנישט קיין פאליסי אז מען טאר נישט אויפנעמען אזא מענטש. די וועי איט לוקס ביז אפאר וואכן וועט ער מוזן ריזיינען ווייל די פרעשור גאוס אן און אן און אן און. א פאליטישן אז ער איז ער טוט א מיסע ארבעט וויל אים קיינער נישט קענען סאו למעשה אונז אונז דארף מען אנהייבן צו פארשטיין אונז רבנים זעמער אזוי געשלאגן לקינו בכפליים אונז זעמער אזוי געשלאגן אזוי אין דער ערד קיינער ווייסט נישט מען ווייסט נישט וואס טוט זיך אין פאליטיקס ביי אונז ווייסט מען נישט וואס טוט זיך אין חומש און מען ווייסט נישט וואס דער אייבישטער וויל אונז ווייסט מען איין זאך א סאטמארער ווייסט וואס סאטמאר וויל א פאפענער ווייסט וואס פאפא וויל. און ביידע זענען געבויעט וואס דאס געלט זאגט דאס אלעס, א איד קומט אמאל צו א חתונה, געשטאנען א שומר, פרעגט אים, איר קומט פון די חתן'ס זייט צו פון די כלה'ס? זאגט ער, נישט פון חתן'ס נישט פון די כלה'ס, איך קום פון די שניצל זייט. וואס הייסט פון די שניצל? זאגט ער, איך בין הונגעריג איך דארף אביסל א שטיקל שניצל. אונז האמער נישט גארנישט חס ושלום שוין היינט מיטן רבונו של עולם, גארנישט מיט די תורה, גארנישט מיט פרעסטידזש, גארנישט מיט מענטשליכקייט, גארנישט מיט אידישקייט, גארנישט מיט יומען ביאינגקייט, ווער ס'א נידריגער פאליטישן ער זאגט צו אפאר טאלער אויף דעם און פאר דעם גייט מען וועהלן. און דאס איז אזא מין ביטערע נייעס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. און איך וויל אנהייבן צו רעדן צו אלע אינגעלייט און צו די מידל עידזש רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן אונז האבן געהאט א רב וואס האט געפירט דא סאטמאר ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען דורכגעווייקט אין אלע פאליטיקס דער מענטש האט פון אלעם געוויסט פון דעסטוועגן דאך האט די רבי אייביג געזאגט די קהילה טאר נישט אינדארסן קיין פאליטישאן. סאטמאר האט קיינמאל נישט אינדארסט, קען זיין זיי האבן יא אין דעם איד, איך מיין זייט דאס איז דאך נישט סאטמאר, כ'מיין דאס איז דאך וואס די פאליטישאנס האבן געטוהן וואס זיי האבן געוואלט, אבער די רבי האט אייביג געזאגט איך טאר קיינמאל נישט אינדארסן קיינעם, קודם קען זיך מאכן אז אן אנדערער האט געווינען. איך מוז דאך נאכדעם אנקומען און לעבן מיט יענעם. און נאכדעם בכלל, איך בין עפעס א א פאליטישאן? דער רבי האט געזאגט, איך בין א ערליכער איד, איך בין א רב. אינדערהיים איז אויך אזוי געווען, מען האט נישט אינדארסט דעם, צו מען האט נישט אינדארסט יענעם. ס'איז געווען פלעצער ווי איין רב האט אינדארסט דעם און איינער יענעם, און די איז געווארן נאכדעם די קעניגן צו וואטעווער זענען געווארן. האבן זיי זיך אזוי נוקם געווען, און די חשבון איז אז זיי האבן זיך נישט נוקם געווען אין דעם רב וואס האט זיי נישט אינדארסט, און ליב געהאט יענעם רב וואס האט זיי יא אינדארסט, אויב ס'איז א איד האבן זיי שוין נאכדעם יעדן גערודפ'ט. סאו, יעקב אבינו האט אונז אויסגעלערנט ווילסט דורכגיין דעם גלות, דא איין שליסל, די שליסל איז למה תתראו, דו ווייסט דאך נישט, יא יעדער קומט איך געב דיר שלום איך ווינטש דיר אן און פארטיג.

א אינטערקאם סיסטעם דא אין אמעריקע און דער גבאי האט אלעס אויסגעפרעגט און נאכדעם איז ער אריינגעקומען ער האט אים געזאגט יא ער קען אלעס א באנטש אוו לאו לייפס קרעקט אפ פיפעל זיי מינצירן דאס אידישקייט און ווי זענען די רבנים ווי איז א קאמיטעי וואס זאל זיך צאמשטעלן און זאל זאגן רבותי אונז גיימער נישט מיט די חוקי תאווה חברה חזקאל שמש ס'איז געווען. איך ווייס מסתם דרייסיג פערציג יאר צוריק ווען ס'איז געווען די ביטערע פרשה וואס דער קאטש, מעיאר עד קאטש, דער סקולענער רבי פלעגט אים זאגן ער איז נישט קיין מענטש ער איז א קליפה, ער איז אינגאנצן נישט קיין מענטש, אזאנס דורכצופירן אין ניו יארק אין די גרעסטע שטאט פון די וועלט, איינמאל האט סקולענער רבי געזאגט ער גייט זיך טרעפן מיט, און איינמאל פארדעם וואס מ'האט געדארפט וואוטן פאר דעם אין די אסעמבלי. סקולענער רבי האט זיך אנגעגרייט אפאר טעג און ער קומט און שטייט אויף פארטאגס און ער גייט אין מקווה און ער דאווענט נאכדעם זאגט ער איך גיי נישט. פרעגן אים די חברה וואס איז געשעהן סקולענער רבי זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך בין אזוי גערעגט אויף אים אז טאמער ער וועט מיר נישט נאכגעבן וועל איך אים אראפדערלאנגען צוויי פראסקעס און ער גייט טוהן נישט מער און נישט ווייניגער ווי מיך אריינצושטעלן אין די תפיסה פאר נאך פופציג יאהר איך בין שוין אן אלטער איד איך בין שוין געזעסן אין תפיסות איך האב שוין נישט קיין כח איך קען מיך נישט צוריקהאלטן. אזא מין קליפה טמאה, אזוי האט סקולענער רבי געזאגט, איז אריינגעקומען אמאל חזקאל שמש אין סאטמאר אין ראדני און נעמט שרייען, סקולענער רבי איז געווען יעצט ביי אסיפה, ס'איז געווען דא אלע רבנים און ער האט געבעטן ס'זאל כאטש זיין צען יונגעלייט וואס זאלן אריינשרייבן א בריוו פאר די אסעמבלי אז מ'טאר נישט דורכלאזן אזא חוקי תועבה. עטס ווייסט וואס דאס הייסט דורכצולאזן חוקי תועבה? עטס ווייסט וואסערא מרידה דאס איז אינעם אייבערשטן און אין זיין תורה? ח מען טאר נישט זאגן, איר ווייסט וואס פאר א דיגרעישאן, וויאזוי מען דיגרעיט דעם אייבערשטן מיט דעם? אפילו ווען איינער טוט עס שוין קלאפט ער זיך נאכדעם על חטא, רבונו של עולם זיי מיר מוחל אבער מאכן געהעריג חוקי תועבה. ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים אין עקדת יצחק און אנדערע פרעגן זיי פארוואס האט דער אייבערשטער אזוי געצערנט אויף סדום און עמורה, מער ווי אלע אנדערע פלעצער וואס זיי האבן געמאכט זנות, זאגן זיי, דער אייבערשטער האט וועגן דעם געצערנט אויף סדום און עמורה, ווייל זיי האבן געמאכט א חוק, זיי האבן געמאכט א חוק, זיי האבן געשריבן כותבין כתובה לזכר, און אז דו וועסט נאכקוקן אין בראשית רבה שטייט אז דער אייבערשטער האט געצערנט פאר'ן דור המבול נאר פאר דעם, ווייל ס'איז געווען כותבין כתובה לזכר. ס'טייטש אזוי, דו טוסט עס, וואוינסט מיט א זכר, רחמנא לצלן. אבער וועיט א מינוט מאך עס נישט ליגעל, שרייב נישט קיין כתובה, מען רעדט א גוי האט געשריבן, דער דור המבול איז געווען גוים, אנשי סדום זענען געווען גוים, פאר זיי האט דער אייבערשטער נישט געקענט מוחל זיין, אונז גיימער חנפ'ן זיך צו די פאליטישענס, קומט אן אזא עזרא פרידלענדער ימח שמו וזכרו ער מיט זיין גאנצן הויזגעזינד. יענער האט געזאגט, וואס איז אונזער פריוואטע זאכן וואס מיסיס אדער מיסטער קווין האלט? אונז רעד מיר יעצט פון פאליטיקס. פאליטיקס איז ער גוט פאר אידן, זאל מען פאר אים וועלן. ווייסט א משוגעת דאס איז? דו זאגסט פארן אייבערשטן, מיך אינטערעסירט נישט דיין תורה. מיך אינטערעסירט נישט, איך גיי נעמען וועלן פאר אזאלעכע מענטשן וואס אינדארסן חוקי תועבה אויב זי וואוינט מיט א פרוי, זי איז א לעסביען און איך וועל פאר איר וועלן, פארוואס זאל מיך אינטערעסירט דאס נישט און וואס אינטערעסירט דיך יא? זאג מיר וואס איז ווערט די גאנצע תורה אז דו האסט נישט דעם אנכי און דעם לא יהיה לך און וואס איז ווערט די תורה אז דו האסט און דו האלטסט נישט פונעם לא תנאף? וואס וועסטו האלטן אז מען דארף געבן ראשית הגז אין ארץ ישראל פארן כהן? אין אמעריקע איז דאס נישט שייך. און ווי זענען די רבנים מיט די פאליטישאנס? יעדער טאנצט מיט דעם. איך האב נישט געזען דער איד זאל אריינשרייבן צו דער צייטונג אז אונז זעמיר אידן שומרי תורה ומצוות און אונזער תורה ערלויבט אונז נישט אז מ'זאל וואוטן פאר אזאלכע פאליטישאנס. זיי וועלן דאס נישט שרייבן. ווייל קודם כל קווין גייט אריינגעבן אפאר עדס, וועסטו אריינברענגען א רעוועניו פון טויזענטער דאלער, און נאכדעם אונז שפילט מען דאך אזוי, איך האב שוין אויסגעלערנט דעם טאמסען, דער וואס ער לויפט צו זיין די-עי, איך האב אים אויסגעלערנט וויאזוי ביי אונז גייט, עס קומען די ארוינים מיט די זאלוינים, די ארוינים זאגן אז מ'זאל וועהלן פאר איינעם, די זאלוינים זאגן מ'זאל וועהלן פארן צווייטן, איז ווער ס'האט געווינען שפילן זיי גוט, מארגן ווען זיי דארפן א טובה א משכב זכר'ניק צו באפרייען אים, זיי זאגן איך בין דאך פון די וואס האבן געוואוט פאר דיר, איך בין דאך פון די אנדערע צד. ממילא קענען זיי קיינמאל נישט פארלירן, כ'האב זיי געזאגט דעס זענען אזאלעכע היפאקרעסי פיפל, זיי האבן נישט קיין זיי האבן נישט קיין שום גיידענס אין לייף, זיי האבן נישט קיין שיטה אין לעבן, זיי האבן גארנישט ליידער, און אונז האמיר אראפגעקוקט אלס דעם, סאו ווי איז אז מען זאל זיך צוריק נעמען, מאחד זיין כלל ישראל, און אונז ברויך מען נישט אז סאקמער זאל אונז זאגן וועמען צו וואוטען. און אונז דארף מען אריינשטעלן אין ניו יארק טיימס אזוי ווי מ'האבן אריינגעשריבן או נאו דעי קען נעווער בי יונייטעד קען דזשוס מיט זייעניסט זאל מען אריינשטעלן ווי קען נאט אינדארס און אונז קען מען נישט אויפנעמען קיין איינע פון די פאליטישאנס וואס האבן צוטון מיט חוקי תועבה. רבותי! ס'קומט א צייט אונז מוז מען באמת פארלאזן די גרויסע שטעט. די גמרא זאגט ישיבת כרכים קשה. מ'קען נישט וואוינען דא. איר מיינט נישט אז עטס העט פירן א זיסן פאליטיק און אלעס העט גוט גיין? רבותי אידן האבן אין דייטשלאנד געלעבט שטערקער און העכער געווען גרעסערע באאמטער גרעסערע געלטער געהאט ווי אונז האמיר היינט דא אין אמעריקע יא און איר ווייסט ווען דער אייבישטער האט געזאגט אינאף איז אינאף האט מען אונז אזא קאפע געגעבן פון אונטער מען האט אונז געהארגעט די משפחות מען האט צוגענומען אלע אונזערע פארמעגנס פון די בענק אלע אונזערע ריעל עסטעיט און עווריטינג טוגעדער. אין דייטשלאנד האבן אידן געהאט ווערד אין די צענליגע טריליאנס אוו דאללערס, און עס געגעבן ווידער גוט מאכן זיבן הונדערט דאללער א חודש פאר א מענטש פאר אפאר יאר ביז ער לעבט. די אונגארישע קהילה האט אמאל באקומען הונדערט צוואנציג מיליאן דאללער פאר אלע אידישע ריעל עסטעיט אין אונגערן. איר ווייסט וואס שילן אליינס איז דא אין אונגערן? ס'איז דא א שיל. אין טאקאי, וואס אלס ריעל עסטעיט וועליו היינט איז עס ווערט מסתם צוויי מיליאן דאלער ווייל אלעס איז ארויף, ס'איז דא א שול אין וואו דו ווילסט איז דא שולן, ס'איז דא א שול אין מישקאלץ, די שול איז ווערט מיטן הויף מיט אלעם אפאר שולן איז דארט דא און א מקווה וואס איך האב געבויעט. טו, טו ענד ע העלף מיליאן דאלער ס'איז ווערט ריעל עסטעיט וועליו פאר די אלע אידישע קהילות, די טויזענטער אידישע קהילות מיט די טויזענטער בתי חיים'ס וואס מען טוט היינט ליקווידירן, מען מאכט דערפון ביזנעס פלעצער, האט מען באקומען הונדערט צוואַנציק מיליאן דאלער. דאס איז א דזשאוק. גאלדשטיין האוזערי האט פארקויפט אין מאנהעטן איין בילדינג. נישט קיין גרויסן אויך נישט. פארקויפט דאכט זיך פאר הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער. וואס איז היינט געלט? געלט איז גארנישט. ס'איז נישט דער פשט ריעל עסטעיט איז ארויף, ס'ווייזט אז די גאנצע וועלט'ס געלט איז אנגעהאנגען אויף גארנישט. מיט דרײַסיק יאר צוריק צו צוואַנציק יאר צוריק איז געווען גאלד, אן אונס גאלד דרײַ הונדערט דאלער. און היינט איז אן אונס גאלד זיבעצן הונדערט דאלער. סאו בעסיקלי אונז זעמער געווען שטערקער אין יוראפ ווי אונז זעמער היינט, און אונז זעמער געווען אין יוראפ צוויי טויזנט יאר בירגערס און מען האט אונז אזא שטויס געטאן אז אונז קעמער נאכנישט אראפשמערצן דעם שטויס. איך טענה אז אונז זעמער אויכעט היטלער'ס פארוואונדעטע, קודם די מלמדים האבן אונז געהארגעט ווי משוגע, אונזערע עלטערן האבן אונז געהארגעט ווי משוגע, אלעס איז געגאנגען משוגע ווי משוגע, זיי האבן אליין נישט געהאט קיין חינוך, זיי האבן זיך נישט געקענט צאמקלויבן, זענען געקומען אין א פרעמד לאנד, זיי האבן נישט געקענט קיין שפראך, גארנישט, און זענען געווען זייער נערוועז און אנגעצויגן. אונז האבן מיר אויכעט א חלק פון דעם, אונז דארף מען אויך בעטן ווידערגוטמאכונג, און ס'וועט נאך אמאל קומען איינער וואס וועט פיילן א לאו-סוט, נישט געזארגט. און יעצט טוהן מיר אונז די זעלבע זאך, דער אייבערשטער וועט אונז אזא שטויס טאן פון ניו יארק, און איך ווייס נאך נישט וואו ער וועט אונז שטויסן. אפשר אין אפריקע דארט ערגעץ אין אין זאמבאביע, נאר ס'איז נישט דא קיינער טון צו סטא נעמען. און אונז שפילמער זיך נאך אלץ ארום מיטן באשעפער. אלעס איז ביזי ווער ס'עט מאכן געלט אדער סאטמאר אדער פאפא און אויף דעם וואוט מען און מ'קוקט נישט וואס יענעמ'ס היסטערי איז. סאו ענטאני ווינער האט שוין דריי מעסעדזשעס פון די דריי גרעסטע צייטונגען אין ניו יארק אז ער זאל פארלאזן ניו יארק. און ס'איז נאך דא רבנים וואס זיי נעמען אים אויף. פארוואס נישט? ער ווערט א האלבן ביליאן דאלער. און דאס האט אונז דער רבי געלערנט, איך פארגעס יעצט אינעם רבי'ן, נאר אן דעם רבי'ן, אונז זעמער מענטשן וואס אונז זעמער עטיקעל מענטשן, אונז זעמער מענטשן וואס אונז האבן אין זיך אביסל מענטשליכקייט, אונז זעמער מענטשן וואס אונז זעמער תורה'דיגע מענטשן, סאו נישט סאטמאר רב האט אונז דאס געלערנט, יעדער רב וואלט דיך דאך אזוי געלערנט, נאר ווייל ס'איז דא אפאר שקצים וואס האבן איבערגענומען די מאכט, און זיי פירן די שטאט, און יעדער האט פאר זיי מורא, ס'א ביג שעים וואס דא גייט פאר. מען דארף נעמען אינוועסטן געלט אין ניו יארק טיימס קויפן א גאנצע פול פעידזש עד פאר צוואנציג אלפים און זאגן אוו נאו ווי קען נעווער בי יונייטעד תורה דזשוס ענד דיס רעבייס הו טעל אס טו וואוט פאר דיס אנקלין פאליטישענס קען נעווער בי יונייטעד. דאס וועט זיין אזא קידוש השם, גלייבטס מיר, דאס גאנצע וואס עטס פראטעסטירטס קעגן ציוניזמוס איז נישט אזא קידוש השם ווי דאס, ווייל כ'על ענק זאגן זייער פשוט פארוואס, דער ציוניזמוס איז א געפייגערטע זאך עניוועי, קיינער גלייבט שוין נישט דערין, יעדער זעהט ס'איז א דזשאוק, די פרייע וואוינען שוין אלע אין יוראפ און אין אמעריקע. יעצט קוקט מען אויף אונז ארויס, אונז זעמיר אידן שומרי תורה ומצוות, וויאזוי קען מיר אונז דא אין אונזער היימלאנד אינדארסן אזאלכע שמוציגע פאליטישאנס? עטס מיינטס אז ס'איז דא אפאר פראנט ראנערס חזירים איז יעדער א חזיר? די עוורידזש אמעריקען גוי וויל נישט אז אמעריקע זאל ווערן אזוי שמוציג, די עוורידזש אמעריקען גוי איז א קעטליק און אין קעטאליסיזם ביי זיין רעלידזשען, ס'איז געבעיסט אלעס אויף אידישע רעלידזשען עניוועי. איז דאס אויכעט זייער א מיסע זאך, משכב זכר איז א מיסע זאך, אשת איש איז א מיסע זאך, סעקס, רעיפן קליינע קינדער איז א מיסע זאך, מאכן אבארשענס איז א מיסע זאך, און די אלע זאכן איז ביי אונז מותר לכתחילה און אונז פראמאוט מיר עס, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם ווען א פאליטישען זאגט מען מעג מאכן וויפיל אבארשענס מען וויל ס'וועט זיין ליגעל. אויף דעם וואוט מען דעם פאליטישען. ס'דא אויך דער קעניג אין בעלזשיום, כ'האב ענק שוין געזאגט, די בעלזשיום קינג, ס'דא דארט איינע א פרוי, זי פערציג יאר אלט, און זי זאגט אז דער קעניג וואס ער איז אכציג יאר אלט האט געהאט צוטון מיט איר מאמען, און זי גאר די טאכטער, זי איז א טאכטער, ער האט מודה געווען, ער האט רעזיגנירט פון קינגדאם, האט געזאגט דו קענסט נישט זיין, די גאנץ בעלגיע איז ארויס, אויב ביסטו אזא מנוול, וויל מען דיך נישט פאר א קעניג. כאטש ס'איז נאר א כבוד מיט אלעם ער איז גארנישט מופיע און ער האט עס איבערגעגעבן יעצט פאר זיין זון האט געמוזט רעזיגנירן דער יוראפעיער גוי פארשטייט אויב דו ביסט א פאליטישן ביסטו עפעס העכער פון יעדן דארפסטו זיין מער נארמאל ווי יעדער. אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. אונז זעמיר דאך אלע דיסענדענטס פון יוראפ, ווי איז אונזער עטיקעט? וואס איז געווען אין יוראפ? דאס רציחה, דאס רישעות, דאס אלעס האט מען אויפגעפיקט ביי היטלער ביי ווארלד וואר טו, אנפארטשענעטלי ווען מ'איז געווען יונג האט מען צוגעקוקט אזאלעכע זאכן, אבער ווידער מענטשליכקייט, עפעס עטיקעל זאכן האט מען דאך יא געלערנט ביי די עלטערן אינדערהיים. און אויסער דעם, אויסער נישט נאר אז ס'איז נישט עטיקעל, אונז זעמער דאך אידן, אז אונז דארף מיר מודיע זיין פארן אפריקאנער גוי אז די ציונים אין ארץ ישראל האבן צוגעגנבעט דאס לאנד, און ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה. דאס איז זייער וויכטיג יעדער גוי אין די וועלט זאל וויסן, אבער דאס אז אונז טארן מיר נישט וואוטן פאר מענטשן וואס האבן צוטון מיט חוקי תועבה און אונז אינדארסן מיר די מענטשן, דאס דארף מען נישט מודיע זיין פארן גוי, פארוואס? ווייל דאס טוט סאטמאר און דאס טוט פאפא, ווען איך זאג סאטמאר איז נישט נאר סאטמאר, ס'איז פאפא, ס'איז די אלע היימישע קהילות זענען ליידער היינט נישט ווערד גארנישט, דער שטינקאטשער, די אלע וואס האבן געשאקלט אמאל די וועלטן. מונקאטש רב, מונקאטש רב איז אמאל אויפגעשטאנען אינדערפרי האט ער געוויזן אז דער סמך מם אליין האט אים א ביס געטאן, ס'איז נישט געווען קיין הונט, ס'קיינער נישט געווען אין זיין הויז, פארוואס? ווייל ער האט געטון געוואלדיגע זאכן, ער האט זיך מלחמה געהאלטן פארן אייבערשטנ'ס נאמען, קעגן ציוניזם און קעגן אלע פרצות הדור, געווען פון די אויסגעצייכנטסטע ארטאדאקסישע רבנים וואס האבן געהערשט אין אונגערן אין די יענע צייטן, וואס מונקאטש רב איז געווען. קומט זיין אייניקל דא אין אמעריקע און ער זאגט גארנישט, משכב זכר איז מותר, נישט נאר דאס, כ'האב א תיבת נוח אין בעיסמענט שטעל איך דערצו ברוך מרדכי לעבאוויטש און אויפן פארלער פלאר שטעל איך דערצו דעם בערל אשכנזי און אויפן טאפ פלאר שטעל איך דערצו ברוך מרדכי'ס זון מאיר לעבאוויטש און ביי מיר אין מקווה קען מען טון וואס מען וויל און תלמוד תורה קען מען טון וואס מען וויל. ס'איז א פרי פאר אלל און א גוטן טאג. דאס איז געווארן פון דעם גרויסן מונקאטש רב זיין אייניקל. מונקאטש רב האט גע'גט'ן א פרוי וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, היי אז דער אייבערשטער האט דיר נישט געוואלט געבן קינדער האסטו נישט געדארפט גט'ן א פרוי, קען זיין ס'וואלט בעסער געווען ווען דו האסט נישט קיין קינדער. קוק וואס זיינע אייניקלעך האבן געטון, זיי האבן אראפגענומען דעם גאנצן נאמען מונקאטש, זיי האבן אראפגענומען יעדעס ווארט קנאות, און זיי האבן צוגעשטעלט א בתי זונות אין בארא פארק אין דעם שענסטן אידישן שטאט. יא יו קענט פייט סיטי האל אז דער אייבישטער האט דיר נישט געגעבן קיין קינדער מיטן זיוויג ראשון אבוויעסלי דער וואס א ריזן האסט דיך געפלאגט האסט דיך מען האסט געגעט האסט חתונה געהאט נאכאמאל האסט אראפגעברענגט א בת יחידה און נאכדעם דער איידעם וויאזוי ער האט אויסגעזעהן ווייסמער דאך. מונקאטש רב האט געזאגט, קיינער וועט נישט זיין מונקאטש רב נאך מיר. כ'האב עס קיינעם נישט איבערגעבן. זיין איידעם ברוך ראבינאוויטש האט זיך נישט גערופן מונקאטשער רב, ער האט געזאגט מיין שווער איז געווען מונקאטשער רב, און דער שייגעץ האט זיך דא גערופן מונקאטש רב. דו ווייסט, שטינקאטש רב, ווען דו רופסט זיך חולון רב וואלט עס בעסער געווען. חולון, דאס איז חולון, לשון חילון, חילונים. דו ביסט א חולונער רב, דאס איז וואס דו ביסט. צוגעשטעלט תלמוד תורה'ס האט ער צוגעשטעלט. צוגעשטעלט בתי זונות, פלייש פאר מלמדים אומזינסט. עניוועי, ס'וועט גיין ווייטער. איינער קאלט מיך אן אז דער אהרן בן ציון מאנדל האט נעבעך קענסער, איך ווייס נישט צו ס'אמת, ווייסט איך באקום אסאך פאוני קאלס אויך. זאגט ער איך זאל אויפהערן צו רעדן מיטן אויפן האטליין, ער איז גענוג פארווייטיגט, זאג איך אים העי וועיט א מינוט, אז ער האט קענסער דארף ער צו פאררעכטן וואס ער האט געטון, ער איז געגאנגען זאגן א ליגנט אויף ר' סלימאן קעלנען יא אז ער האט טאקע געוואלט נעמען געלט, יעצט פון וואנעט ווייסטו דאס? זאג איך הער אמאל א איד קומען צום רב און ער זאגט. רבי, איך רוף אים צו דין תורה, ער האט מיר געוואלט געבן א פראסק. פרעגט ער, פון וואנעט ווייסטו ער האט געוואלט? זאגט ער, ווייל ער האט מיר געגעבן, ער האט מקיים פסק געווען. פרעגט ער, נו פארוואס זאגסטו דעמאלטס ער האט געוואלט? זאגט ער, ווייל ווען ער וויל נישט געט ער נישט. סא ווען איך זאג ער האט געוואלט זאג איך צוויי זאכן, ער האט מיר געגעבן און דאס געטון ווייל ער האט געוואלט, נישט בטעות. און די זעלבע דא אויכעט. אז דו האסט באקומען קענסער און דו ביסט געגאנגען און דו האסט געזאגט א ליגנט אויף יענעם, דארפסטו תשובה טון, ווייל דו האסט געזאגט ער איז געווען אינוואלווד אין נעמען געלט, פון וואנעט ווייסטו? טאמער דו האסט אים נישט געזען נעמען געלט קענסטו דאך נישט זאגן אז ער האט געוואלט נעמען, ער איז געווען אינוואלווד דערין, און אז דו האסט געזען האסטו דאך געזאגט א ליגנט, און אפשר ווייל ביסט א בזיון האט דיך דער אייבערשטער אראפגענומען פון די מאפ. סאו וועיט א מינוט. איך זאל נישט רעדן פון עס? ווייסט וואס? איך זאל נישט רעדן פון דיר. כ'גיי נישט דערציילן אז דו האסט קענסער. פיין. און וואס גייט עס העלפן? גייסט באקומען א רפואה? דער אייבערשטער וועט דיר שוין שיקן מארגן א רפואה וועגן דעם. דו דארפסט זיך אויפשטעלן און זאגן, כ'האב באליידיגט א איד פאר גארנישט, כ'בין געגאנגען צו ערכאות, כ'האב געזאגט פאלשע עדות, ווי דער רמא זאגט מ'טאר נישט גיין אין ערכאות, כ'האב געטון אלעס שלא על פי תורה, כ'האב געטון אלע עבירות שבתורה, כ'האב געטון וואס מען טאר נישט, כ'האב געמאכט פאלשע הייזער וואס מען האט געקויפט און פארקויפט, דאס איז אויכעט, ס'איז א חלק פון גזל עכו"ם, ס'איז א חלק פון גזל'ן געלט פון די מדינה, כ'האב אלעס געטון וואס מען האט נישט געטארט, און יעצט וואס דער אייבערשטער האט זיך גענדיגט זיין מאריך אף, וויל איך מודיע זיין פארן עולם, קוקטס מיך אן, איך בין א מופת חותך, מען טאר נישט טון זאכן נישט ליגעל. און מען טאר נישט טון זאכן וואס צו גיין מסר'ן פאר יענעם, און מען טאר נישט זאגן ליגנט, דזשאסט ביקאוז יעדער וויל ראטעווען יעצט דעם מעגא חזיר ברוך מרדכי'ן זאל גיין אין די גאס, מיינט יעדער מען מעג טון וואס מען וויל. כ'הער זאגן יעצט אין וויזשניץ האט מען זיך אויך ארומגעריסן וועגן לעיזער וואלף האגער, זאגט איינער ער האט נישט געזאגט, איינער זאגט ער האט יא געזאגט. כ'וועל אייך ווייזן אלעס איז דא, כ'וויל עס נאר נישט ארויסגעבן יעצט ווייל מ'טאר נישט, ס'נאך צו פרי, אבער דער שייגעץ האט געזאגט קלאר פאר זיין ברודער סרול האגער המצרי ער האט געוואלט ראטעווען ברוך מרדכי'ן פון צו זיצן אין דזשעיל, וואס האסטו מורא ברוך מרדכי'ט זיצן אין דזשעיל האסטו מורא? האסט מורא אז דיינע קינדער זאלן נישט ווערן פגועים פון אים? יעצט איז דא ווידער אין מאנסי אין די תלמוד תורה, אין וויזשניץ איז דא גרויסע צרות, ס'איז דא עפעס קינדער וואס זיי גייען ארום זיי מאכן מיט די האנט אזוי זיי מאכן צו די האנט און זיי נעמען א פינגער פון די אנדערע און זיי ווייזן ווי זיי שטיפן אריין און א טאטע פרעגט אים וואס איז דעס זאגט ער אים פונקטלעך ס'איז אנבעליוועבל וואס קינדער ווייסן היינט ביי די צוועלף דרייצן יאר צו די בר מצוה קלאס. קיצור דער טאטע האט אנגעהויבן נאכצוקוקן ווייל ער האט געוואלט וויסן ווער ס'פירט עס אן, האט מען אים געגיידעט צו ווער ס'פירט און מ'איז געוואויר געווארן אז ס'איז דא צוויי קלאסן וואס זענען אינדערערד, ס'איז נישט די די דעם וועם דער טאטע זוכט איז גאר אן אנדערע קלאס. און סרול האגער עמיצער האט געשטעלט א בית דין פאר היי טעקנאלעדזשי. פשי אונז זאמיר זיין אזוי געהאלפן אז אונז האמיר די היי טעקנאלעדזשי. ס'איז אנבעליוועבל. א שאנדע וואס דא גייט פאר, יעדער באהאלט זיין שמוץ, קיינער טויג נישט צו חינוך, קודם ווער האט ר' מאטעלען איינגערעדט ער איז א מחנך, ער איז אליין נישט געווען אין קיין חדר, ער איז נישט געווען אין קיין ישיבה, געלאפן פון פאפא אויף סאטמאר און פון סאטמאר צוריק אויף גרויסווארדיין, ווער האט אים איינגערעדט ער איז א מחנך אינגאנצן, יעצט איז ער געווארן אין היי טעקנאלעדזשי א מחנך וועמען צו שטעלן, איך וויל זאגן אלע וויזשניצער אידן איר זאלט וויסן, סרול האגער קען נישט פירן, ער האט מורא צו זאגן א מלמד א ווארט, ווייל איינער פון די מלמדים וואס זיין נאמען איז ארויפגעקומען איז טאקע דער מלמד וואס איך האב שוין געהאט אויף מיין האטליין וואס סרול האגער האט מורא פאר אים ווייל ער העלפט זיין ווייב, זיין קראנקע ווייב, איז בקיצור איז וואס ס'געשעהט יעצט איז מען פאטשקעט מיט די קינדער, די קינדער רעדן וואס מען טאר נישט, די קינדער ווייסן פונקטליך וויאזוי דער אותו מקום זעהט אויס און וואס מען טוט. ס'איז א גרויל און א שאנד אז דאס קינדער, און אויף מיין האטליין האבן זיי עס נישט געהערט, עטס ווילט זיך פארקויפן אז מיין האטליין האט אראפגעברענגט די יוגנט? ס'איז דא איינער וואס איז איינגעשטעלט אין תלמוד תורה וואס ער האט עס געוויזן פאר די קינדער און ער ווייזט און ער שפילט זיך מיט זיי, און ס'וועט ארויסקומען, איטס קאמינג אוט סלאולי באט שורלי ווייל יענער האט געסטראשעט די קינדער. ווער ס'וועט זאגן וועט ער אים הרג'נען. אזוי ווי יעדער טוט. נאר סרול האגער איז נישט אינטערעסירט ס'זאל ארויסקומען ווייל קודם איז עס א שאנדע פאר אים און פאר וויזשניץ. און נאכדעם מסתם ווייסט ער ווער דאס איז און ער טרייט יענעם צו בעקן. פונקט ווי ער האט געבעקט ביז יעצט אלע חזירים. סאו דאס וויל איך עטס זאלטס וויסן קלאר. ווער ס'האט קינדער ביי די צוועלעפטע, צוועלף יאר אלט און דרייצן יאר אלט אין וויזשניץ אין מאנסי. דיינע קינדער קען זיין א וויקטעם פון א חזיר. און די קינדער דארטן ווייסן מאטש טו מאטש וואס א קינד האט געוואוסט, אונז האמיר דאס נישט געוואוסט ביז נאך די חתונה, און זיי רעדן אפן, און ס'האט גארנישט מיט מיין האטליין ווייל זיי הערן נישט מיין האטליין, קודם זענען זיי צו יונג, און נאכדעם דער רב זייער האט דאך געאסרט מיין האטליין, יעצט סרול האגער וועט אלעס טוהן נאר ס'זאל נישט ארויסקומען זיין שייגעץ שטיק, און איך בעט יעדן זייטס נישט מקריב ענקערע קינדער אויפן וויזשניצער מזבח. מאטעלע איז קיין בעל מחנך קיינמאל נישט געווען, און ווען ס'איז געקומען צו זיינע קינדער האט ער זיי אלעס פארדעקט. איך געב ענק אן ערלי ווארנינג, ס'איז נאך אנדער אינוועסטיגעישן אבער וויפיל איך ווייס שוין איז עס א ביג שעים אויף וואטס גאוינג אן. קינדער זענען אינגאנצן צו צעלאזט.

אזוי ווי ר' מאטעלע גרעפצט זיך אויס פרייטאג צונאכטס און דאס קינד וועט זיין א פגוע, כ'וועל גארנישט האבן דערפון, שיק אים אין א נארמאלע תלמוד תורה. וועט ער מערטשעם מצליח זיין. און ווען נישט לייגטס אראפ די פיס, ווער האט געבויעט וויזשניץ? מאטעלע האט עס געבויעט? ער האט געשנארט דאס געלט פון די ארעמע אידן. און מען דארף מאכן דארט ארדענונג, ס'איז נישט זיין מוסד, על כל פנים נישט אז צוגרינד לייגן קינדער, און ס'איז זיכער נישט שראל האגער'ס, ווען ער וועט ווערן רעבע עטס זאלטס מתפלל זיין דער אלטער זאל לעבן, וואס שראל האגער ווערט רעבע די ערשטן שבת קומט ער אריין אין די מקווה וועט ער פירן טיש, פון הי אז ער איז אויסגעטוהן, ס'איז א חזיר, דאס איז זיין סלאוגען, געבעקט אלע חזירים, ער איז א חזיר, האט א שטוב, זיינע קינדער זענען פול מיט חזירים. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. עס קאלט מיך אן איינער, ער זאגט ער הייסט ראוזען, ער זאגט ווייסט איך האב באמת געשריגן אויף דיר זאלסט ארויס גיין תשעה באב, און עס טוט מיר מורא'דיג לייד, דער רב ר' אברהם יענקל האט געזאגט האראוויץ האט געזאגט מען דארף אים איבערבעטן, און ער וויל מיך איבערבעטן. זאג איך אים אפאר זאכן, נאמבער וואן, דו האסט מיך מבזה געווען ברבים. דאס הייסט דו קאלסט מיך יעצט אפ אויפן טעלעפאן, דו ווילסט מיך איבערבעטן? דער איז נאו סאטש א טינג. אויף די בעסט קעיס סענעריאו דארפסטו קודם אויסקלאפן ביי דיר אין שול, איך האב געטון א מורא'דיגן פארברעך און איך וויל דעם מענטש איבערבעטן. און נאכדעם האב איך נאך א שאלה צו איך זאל דיר מוחל זיין ווייל דו האסט נישט מיך באליידיגט פון אלס נחום ראזענבערג, דו האסט באליידיגט א מענטש וואס ער שלאגט זיך קעגן די חזירים, און איך ווייס נאך נישט צו דו ביסט נישט קיין פעדאפייל. יעדער מענטש וואס ער דאווענט ביי אברהם יענקל הורוויץ אין בית מדרש האט א היסטערי, אדער א גנב אדער א גזלן אדער א נואף אדער האט ער געטשעפעט מיט אן אשת איש, יעדער דארטן האט א היסטערי, קיינער דארט נישט געגאנגען דאווענען פאר גארנישט, סאו וואס גייסטו אויף יענעם שרייען, ווילסט איך זאל נאכטשעקן דיין היסטערי? נאכדעם איז געווען איינער גבריאל כהנא'ס זון קאלט אפ איינער כהנא, און ער זאגט ער האט אויך געשריגן און ער בעט איינעם זאל מיך בעטן איך זאל אים מוחל זיין. זאג איך, וואס האט ער מורא? פאר מיין הקפדה האט ער מורא? זאגט ער, ניין, ער האט מורא זאלסט נישט ארויפלייגן זיין טאטן גבריאל כהנא ווען ער איז געקומען דא אהער פון ארץ ישראל וואס ער האט דארט בא'גנב'עט און וואס ער האט דא בא'גנב'עט א גאנצע שטאט, ער האט וואס מורא צו האבן זאגט ער, זאג איך, לאמיך דיר זאגן, זיין טאטע זאל גנב'ענען וויפיל ער וויל, דעטס נאט מיי אינסענטיוו פארוואס איך האב א האטליין, גע'גנב'עט, ווער האט נישט גע'גנב'עט? דא איין רב צו א רבי וואס האט נישט גע'גנב'עט? דער בוסטינער האט אויך גע'גנב'עט, וועלכע רב אדער וועלכע רבי האט נישט גע'גנב'עט? די האש פאפי, דער הוסטינער האש האש פאפי, דער קליינער דאגי, האט אויך צוגע'גנב'עט די גאנצע שטאט, נישט דאס וואס מיך באדערט, נישט אויף דעם האב איך געמאכט א האטליין, סאו גבריאל כהנא קען היינט גנב'נען מיך באדערט עס נישט, און נאכדעם איך לייג נישט ארויף עלטערן וועגן קינדער, לא יומתו לא אבות על בנים ולא בנים על אבותם, האסט געשריגן, באצאל די פרייז, דעטס איט, קאלט ער אפ און שיקט איינער וואס זאל מיך איבערבעטן, בעט מיך נישט איבער, איך וויל מסביר זיין א דזשענערל סטעיטמענט. ווען דו שלאגסט דיך מיט מיר, שלאגסט דיך מיט מיר פערסאנעל, ווען דו שלאגסט דיך מיט די מישן וועגן אפהיטן קינדער, שלאגסט דיך מיטן אייבערשטן פערסאנעל, מיט די תורה פערסאנעל, און מיט אלע אידישע קינדער וואס זיי געפינען זיך אויף די וועלט, און נישט נאר מיט זיי, נאר די אלע וואס זענען געשטארבן נעבעך וואס מען האט זיי אביוזט, און נאך פארן לאגער, און נאך הונדערטער יאר צוריק, און טויזענטער יאר צוריק, און דו שלאגסט דיך מיט די אלע דורות סואסידעס.

יעצט איך גלייך מיך נישט צו צו א תלמיד חכם און איך מיין נישט דאס צו זאגן נאר ווען מען שלאגט זיך ווי ואת זכר לא תשכב משכבי אשה איז די פשט אז דו שלאגסט דיך נישט מיט מיר דו שלאגסט דיך מיט די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און אויף די אלע אזוי ווי ס'איז דא די האלאקאוסט מוזיעם די אלע צוויי אהאלב מיליאן קינדערלעך וואס זענען נעבעך געהארגעט געווארן וואס זענען זיי אומשולדיג נעבעך מ'האט פאר זיי געמאכט א עקסטערע האלאקאוסט מוזיעם. און ס'האמיר א האלאקאוסט מוזיעם פון מיליאנען קינדער וואס זענען משך די יאהרן פארפאלן געווארן ווייל סאמבאדי עבאוו דעם, אן אטאריטי, א מלמד, א טאטע, א פעטער, א שוואגער, האט נישט געקענט האלטן זיין ערווה ביי זיך, און איטס א ביג שעים, און פאר זיי שלאגן מיר זיך אונז. סאו וואס ווילסטו יעצט? דו ווילסט איך זאל דיר מוחל זיין אין נאמען פון די אלע? דאס קען איך נישט. איך בין נאר א רעפרעזענטעטיוו. ווען איך האב א סטאר און ס'איז מיין קען איך דיר מוחל זיין די ביל. אבער ווען איך בין איינגעשטעלט קען איך דיר גארנישט מוחל זיין וואס איך טוה גנב'עך פון באלעבאס, אונז גנב'מער פון די אידישע קינדערלעך וואס האבן נישט זוכה געווען צו תורה און צו קדושה און צו אידישקייט ווייל מ'האט זיי מאלעסטעט, סאו בעטס מיך נישט איך זאל ענק מוחל זיין. דאס זעלבע האב איך געזאגט פאר א רב, א רב קאלט מיך אן, ער האט עפעס א צרה מיט עפעס א טאכטער נישט געזונט, ער האט מורא ס'איז פון דעם ווייל נאכדעם ווען ער האט אונטערגעשריבן איז עס געשען, זאג איך אים רבי איד בעט דעם אייבערשטן איך האב מיט דעם גארנישט. זאג איך אים, דו ביסט א רב און דו קומסט כאטש ארויס מיט אן עמטליכן בריוו, איך האב יענעם וויי געטון, נו, מילא הער איך שוין עפעס א שטיקל פתח חרטה, אבער די יונגעלייט וואס זיי שרייען מיר נאך, מע, דו קענסט נישט ארויסקומען אויך נישט ווייל דו האסט נישט גארנישט געזאגט אויך נישט, דו האסט נישט אונטערגעשריבן, האסט יענעם מבזה געווען, זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. סאו כהנא, איך דאנק דיר זייער, און פאר דעם פאר ראוזן, איך דאנק דיר אויך זייער, נאר איך האב דיר געזאגט אויפן טעלעפאן ווען דו האסט מיך אפגעקאלט, דער אייבישטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן כאטש דריי קינדער מאלעסטעד, כאטש דריי, מינימום. און דו זאלסט האבן פון זיי אזויפיל נחת, אזויפיל וויפיל דער וויקטעם פון ברוך מרדכי'ן, אזויפיל ווי זיין טאטע האט נעבעך נחת פון זיין קינד, און אזויפיל וויפיל דער קינד האט נעבעך נחת פון זיין לעבן, אזוי זאלסטו אויך אויסזען. דעמאלטס וועסטו פארשטיין וואס איך האב געוואלט, ביז דעמאלטס וועסטו אינגאנצן נישט קלאר זיין. וועסטו דיך אויסלערנען וואס דאס הייסט נאכצושרייען מענטשן, מען האט דיך אויסגעלערנט, ס'איז א גרינגע זאך, יענער קומט אריין, שייגעץ ארויס, שייגעץ, אז דו גייסט נישט ארויס גיי איך ארויס. ווער ביסטו ווער יעצט צו פרעגן פארוואס איך געב דיר אזא הארש קללה, דאס איז א ברכה, ווייל נאכדעם ווען דו וועסט ליידן אויף דיין אייגן פלייש וועסטו אנהייבן צו טון אז קינדער זאלן זיין סעיף, ווייל דו ביסט אדער א טשיילד מאלעסטערער אליין, אדער האסטו אין די משפחה מאלעסטעישן און דו ווילסט עס בעקן, ווייל דזשאסט לייק דעט גייסטו דיך נישט אננעמען. יעצט זיי מיר געזונט און א גוטן טאג. יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת. כל טוב.